א גוטן ערב יום טוב סוכות. סוכות דארף ברענגען שמחה, ס'איז זמן שמחתינו, נאך אזאלעכע הייליגע טעג, מ'האט תשובה געטון, מ'איז נענטער געקומען צום אייבערשטן, יעצט קומט ארויס די אמת'ע שמחה, צייט פון בית המקדש איז מען געגאנגען עולה רגל זיין, מ'האט יעדן איד אפגעווארט, שטייט ביי די ערי המקלט שטייט תכין לך הדרך, דרש'נט די גמרא, מ'דארף לייגן איבעראל סיינס, אין יעדע גאס האט געמוזט שטיין א סיין מיט אן עראו, דארט איז דער וועג צום ערי המקלט, פרעגט די בריסקער רב, ס'אזויפיל. טויזענטער אידן זענען געגאנגען מיליאנער אידן עולה רגל זיין, פארוואס האט מען נישט געמאכט קיין סיינס? פארוואס האט מען דווקא נאר דארטן געמאכט סיינס צום ערי המקלט? זאגט ער א מורא'דיג ווארט, ווייל דער רוצח בשוגג האט געדארפט זיין אין א סעיף פלאץ האט מען אים געמאכט אלע סיינס ער זאל אנקומען, וויאזוי מען גייט צום בית המקדש האט מען דירעקט נישט געוואלט מען זאל וויסן, פארוואס? ווייל אזוי האבן זיך צוזאמגעקומען אידן, אוואו גייט איר? אוואו גייט א איד? אוואו גייט איר מיט אייער משפחה? איר טראָגט מיט בהמות, אַוואו גייט איר? זאָגט ער, מיר גייען שעכטן פאַרן אייבערשטן, ס'קרבן, שלמים, חגיגות. אַ, איר גייט? און לאָמיר גיין אויכעט מיט אייך, איך בין ניט אַזאַ תלמיד חכם, ווייס מיר אויך וואָס מען דאַרף טאָן. און ווי מ'האָט געזען, הייליגע אידן זענען געגאַנגען, בני עליה, איז דער וועג אַליינס, דער גאַנצער וועג, געווען א שטיק עולה רגל זיין, מ'האט געזען קדושה טהרה, כי מציון תצא תורה דבר השם מירושלים, מציון מיינט מען שוין אויפן גאנצן וועג איז שוין געווען תצא תורה, דאס איז געווען דאס גרויסקייט, די אידן זענען געגאנגען עולה רגל זיין, מ'האט דווקא נישט געוואלט פארשטיין סיינס אז דא גייט מען צו בית המקדש צו צו וכדומה צו צו ירושלים, על כל פנים. ס'קומט יעצט אזאלעכע הייליגע צייטן, אזוי ווי ראש השנה האט יעדער מורא געהאט פארן יום הדין און יום כיפור פארן יום הדין, יעצט קומט בבחינת אהבה, ס'פליסט איבער די ליבשאפט פונעם אייבערשטן צו די אידן, און דער אייבערשטער זאגט, איך בין יעצט מיט ענק, און אונז טו מיר אלע אומות העולם מכניע זיין. דאס זענען די קרבנות, און די וואס מען מאכט אלץ ווייניגער און ווייניגער, און ביז ס'קומט צו צו א מדריגה וואס דער אייבערשטער איז זיך מייחד מיט אונז, און דעמאלטס איז דער ייחוד פון ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה וואס דאס איז שמיני עצרת און שמחת תורה ווען מען זאגט אתה הראת. סאו רבותי, לאמיר אויסנוצען די צייט מיט די געלעגנהייט איך זאג אביסל וויאזוי מען זאל אבאכט געבן אויף די קינדער מיט אלעם ס'קומט חול המועד, און אויכעט עטס ווייסט ס'קומט צום סוף סוכות זאגט מען מזכיר נשמות, און כ'האב ענק געזאגט מזכיר נשמות איז א ספאט טשעק, די עלטערן קומען קוקן וויאזוי די קינדער פירן זיך אויף, גייטס אנגעטון צניעות'דיג, גייטס אין בית מדרש צניעות'דיג, שפריצטס ענק נישט אן אז אלע מענער זאלן שמעקן דעם גערוך פון די פרויען. גייטס אזוי ווי עס דארף צו זיין, בבית אלוקים נהלך ברגש, אזוי ענקערע עלטערן ארויף גיין מיט נייע פרישע כוחות העכער און העכער, יעדן יום טוב ווען זיי קומען אראפ און מען זאגט מזכיר נשמות, אז טאמער די ספאט טשעק געלונגט, עטס פירטס ענק אויף הערליך, עטס ברענגטס אויף ענקערע קינדער אויפן וועג ווי מען האט ענק געלערנט, גייט זייערע נשמות העכער און זיי האבן הנאה, און טאמער חלילה נישט, דארף מען נישט רעדן. יעצט, כ'האב געמאכט א לאנגע דרשה, ס'האט געדויערט מסתם צוויי שעה און אפשר מער, כ'האב מסתם חול המועד נישט האבן צייט צו מאכן, האב איך שוין געמאכט יעצט אלעס, וויל איך ענק זאגן נאר איין קלייניקייט רבותי, עס איז געשען א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא א חזיר, ער הייסט לעזער בערלאנד, ער האט געטאטשט פרויען און געקישט פרויען בעל כרחך, ער איז געווען אויסגעטון מיט פרויען, וואס איז דארט געווען איך בין נישט אינטערעסאנט, איך ווייס אזוינפיל אז ער איז אנטלאפן. ער האט מורא. ווען ער זאל זיין חף מפשע האט ער נישט קיין מורא און האט אויך געגעבן א סטעיטמענט אז מען קען אים בודק זיין ער קריגט זיך נישט קיין קישוי ווייל זיין שפיז ארבעט שוין נישט. איך מיין דאס ווייזט אז ער איז א חזיר. עניוועי, ווייל די פרויען, נישט יעדער האט געזאגט אז ער האט זיי בועל געווען אסאך זאגן ער האט זיי נאר געטאטשט פארספולי און אזוי ווייטער. ס'איז נישט קיין חילוק. אונטערשטע שורה, ער איז אנטלאפן און ער האט געטרייט אנצוקומען אויף אומאן, ער איז אנגעקומען ביז אמסטערדאם, אמסטערדאם האט מען אים אפגעהאלטן אין האלאנד, און ער האט דארט גרויסע צרות, ס'זענען געקומען צוויי הונדערט מענטשן אויף ראש השנה אים געבן חיזוק, רוב מענטשן וואס זיי עה קלעבן ארום אים, די אמת'ע שובו בנים זענען צדיקים, איך ווער בטל מציאות פאר יעדן איינעם. די קינדער זייערע זענען שוין שוואכע זאכן. די אידן זענען געווען געוואלטיגע בעלי עבירות און זיי האבן זיך ארויסגעלאזט פון אלע הבלי עולם הזה און זיך אריינגעלאזט אין קדושה. די קינדער, נישט יעדער קען מיטהאלטן דעם מין מדריגה, איז למעשה זענען זיי אראפגעפארן אויף ראש השנה צו אים אויף אמסטערדאם. פארשטייסט דאך אליינס פארוואס, ווייל אין אמסטערדאם איז דא די וויטרינעס, די גויטעס, דארט איז דא אזוי ווי א ווינדאו פראנט, יעדע שיקסע שטעלט זיך ארויס, זי ווייזט זיך איר וואס זי פארקויפט און עס קאסט אפאר. צענט און און ס'איז ליגעל. ס'איז די עלטסטע ביזנעס אין אין יוראפ איז אין האלאנד אין אמסטערדאם. עניוועי, למעשה איז געווען א דיזעסטער די פאליס האבן זיי פארטריבן זענען געשלאפן אין די גאס מיט אלעם. יעצט האט מען זיי ארויסגעווארפן פון האלאנד און זיי אנגעקומען יעצט אויף אנטווערפן. כ'וויל ענק זאגן אנטווערפן איז א קליינע אידישע שטאט איך ווייס נישט צו ס'האט טויזנט צו פופצן הונדערט אידישע משפחות און די חברה אליינס יום כיפור זענען אנגעקומען נישט צוויי הונדערט נאר זעקס הונדערט. מילא האט זיי די גאווערמענט עקספעלט. בקיצור, יעצט דארף אנטווערפן דיעלן מיט זעקס הונדערט חברה. ס'איז דא צווישן זיי וואוילע, ס'איז דא צווישן זיי דראג הענדלערס, ס'איז דא צווישן זיי, איר ווייסט די ערשטע ווער ס'רעדט אז די אושפיזין קומען אין די סוכה איז דער זוהר הקדוש, פארן זוהר הקדוש געפינט מען נישט אזא זאך אז די אושפיזין קומען אין די סוכה, נאר וואס? רבי שמעון זאגט דאך אויף יעדע זאך תא חזי קום זע, נישט תא שמע אזוי ווי אין די גמרא קום הער, נאר קום זע איך וועל דיר זיי ווייזן. איר זאלט וויסן רבותי, א חלק פון דעם עולם קומען מיט שפיזן. שפיזן מיינט זיי האבן באהאלטן נשק, געווער, מעסערס, און זיי האבן אויכעט א פליישיגע שפיז וואס דאס קען בועל זיין אן ערוה וואס דאס קען בועל זיין דיין זון מיט דיין טאכטער, מיט דיין ווייב. איך וויל אייך זאגן, איר זאלט אייך וואטשן פאר די חברה ווי מען וואטשט זיך פארן גרעסטן מערדער און רוצח. יעצט איך בין מייעץ פאר אנטווערפן אפאר כללים, נאמבער וואן, קיינעם זאלסטו נישט ארייננעמען אין שטוב און דו זאלסט זיי נישט אריינלאזן אין א בית מדרש און נישט אריינלאזן אין א סוכה. ווייל דא גייט געשען אפאר זאכן, אבער אום זיי רעיפן דיינע טעכטער מיט דיינע קינדער זיי מאכן משכב זכר און משכב נקבה, אדער אום זיי גייען דיין פרוי רעיפן, אדער אום זיי גייען צוגנב'ענען די דזשולערי מיט אלעם וואס דו פארמאגסט, אדער אום זיי גייען זאגן די פאליס אז דו האסט זיי גאר געוואלט טאטשן און זיי גייען דיך איינזעצן ווייל זיי וויסן דא איז דא געלט, רבותי זאלטס ענק היטן פאר זיי ווי פאר פייער, אזוי ווי להבדיל פאר די אייסיס חברה. זענען פונקט אזוי מסוכן, און איך בעט יעדער וואס האט דארטן א שול, איך ווייס איך קען נישט אלע גבאים, איך נחום ראזענבערג זאג ענק עטס זענטס פטור און מותר לכתחילה נישט צו דאווענען און נישט צו שאקלען לולב און גארנישט צו טון נאר שטיין ביי די טיר מיט א פאליס און נישט אריינלאזן די חברה נישט אין בית מדרש און נישט אין מקווה און נישט אין די סוכה. און איר זענט פטור פון אלעס וואס דער יום טוב פארלאנגט, דאס איז שמירה פארן גאנצן שטאט, יעצט וואס מען דארף טון איז, מען דארף נעמען אויף איין פלאץ און דארטן זאל מען צאמברענגען אלע עסנס, און אויף יענעם פלאץ ווי מען זאל צאמברענגען די עסן זאל זיך יעדער פון זיי נעמען דאס עסן און אוועקגיין פון דארט, למשל אין די אסטן שול דארטן, איך ווייס פון זייער סוכה צו ווי. זאל מען אראפלייגן די עסנס, נישט אין בעסמעדרעש לאזט זיי נישט אריין, אינדרויסן, און זאלן עס נעמען און אוועקגיין. איי זיי האבן נישט קיין סוכה, וועל איך דיר ענטפערן אפאר זאכן, קודם הולכי דרכים זענען פטור מן הסוכה, די גמרא ברענגט אין מסכת סוכה, איך מיין ס'איז דף מ', אז אילו ווי כל גדולי הדור האבן נישט מקיים געווען מצוות סוכה ווייל זיי זענען געווען רועי צאן, דאס זענען אויך חברה וואס זענען רועי צאן, דעם חזיר טוען זיי פאשען, נאכדעם זענען זיי הולך להקביל פני רבו, איז מען דאך אויך פטור מן הסוכה. און נאכדעם מיט חנויות איז מען זיכער פטור מן הסוכה, און נאכדעם אז מען גייט צו די וויטרינעס צו די זונות דארטן אין אנטווערפן איז דא פול מיט געי בארס מיט געי בעטס מיט אלעם איז מען זיכער פטור מן הסוכה, און חוץ פון דעם ס'איז בא היזיקא, דו לאזט אריין אין די סוכה דו קענסט נישט לויז ווערן פון זיי און דו קענסט נישט פטור ווערן פון זיי, עטס געדענקטס כ'האב ענק פארציילט די מעשה אין אנטווערפן אז ס'איז געווען איינער וואס ער איז געגאנגען שלאפן ביי רב רייך און ער האט דארט געטראפן עפעס א בעל תשובה און ער האט אים מאנס געווען יענער איז שיעור אראפ פון די נערוון, אונז האבן מיר געהאט ארבעט מיט די בחור זאל נישט נעבעך אינגאנצן צוריק פאלן לסורו, רבותי דאונט לעט דעם אין, געדענק איך בין אמאל געווען ביי רב קרייזווירט אין שטוב אין אנטווערפן, דאס גייט צוריק אסאך יארן, האט ער מיר געזאגט אז עס איז געקומען די רוסישע און זיי האבן באגנבעט אין די בערזע מיט שטיינער מיט דיימאנדס מיט אלעם, עס איז געווען געפערליך, איז געקומען די פאליס צו רב קרייזווירט זיי האבן געזאגט ליסן דו ביסט די רב פון שטאט מאך ארדענונג, האט ער געזאגט די אידן קומען נישט אין מיין שול. ווען זיי קומען אין מיין שול מאך איך ארדענונג. דאס זענען חברה זיי קומען נישט אין קיין שול. רבותי דאס זענען חברה וואס זיי קומען נישט אין קיין שול צו דאווענען, דאס זענען חברה וואס זענען מיט דראגס, מען האט יעצט איינגעזעצט אין אנטווערפן אפאר בעלזער אינגעלייט פאר האנדלען מיט דראגס און ווי מען זאגט מלבן זיין כספים, מען האט די געלטער די שווארצע געלטער האט מען ווייס געמאכט, דאס איז די זעלבע קאמפעני, לאזט זיי נישט אריין. דאס זענען די חברה וואס זיי טוען, וואס זיי האנדלען דערמיט און זיי פארקויפן דאס. איך בעט ענק ברחמים, פליז וואטש וואס עטס טוטס, ביינאכט זאלט עטס נישט גיין אליינס אין די גאס די חברה קענען ענק דערווערגן, הרג'נען, איר קענט נישט די קלייענטעל, איר זאלט זייער וואטשן וואס איר טוט, איך וויל אייך דערציילן א מעשה, ס'שטייט. אפאר פלעצער ביים דאווענען איז זייער מסוגל אז דער אויבערשטער זאל אננעמען די תפילות, איינס איז ווען מגייט הגבה, איינס איז ווען מעפענט דעם ארון קודש, און איינס איז ווען די כהנים דוכענען. כוויל ענק זאגן עטס זאלטס מיך אלע געדארפט אינזין האבן ווייל מיך האט מען שוין אפגעקאלט בשעת ווען לעיזער איז אנטלאפן איך האב צאמגערעדט פאר זיי אויכעט אין יענע קהילות אז מזאל נישט לאזן די חברה ווייל ס'איז געפערליך, האט מען מיך אפגעקאלט פון לעזער בערלאנד'ס חברה, זאלסט וויסן דו קומסט אויף ארץ ישראל, אונז זעמער אייסיס, אונז האקן מיר דיר אראפ דעם קאפ. עטס דארפטס מיך אלע אינזין האבן. איך האב ענק אויך אינזין. עטס ווייסט נישט מיט וועם עטס האנדלטס, עטס ווייסט נישט וואסארא קלייענטעל דאס איז. קוק לעזער אליין האט זיך שוין ארויסגעגנב'ט פון די פאליס אזויפיל מאל אין אפריקע און דא און דארטן. יו דאנט קנאו הו יור דילינג וויט? איז געווען דעמאלטס דער רב קרייזווירט האט געזאגט איך קען נישט מיט זיי, עטס קענטס נישט מיט די חברה זיי זענען. צו קלוג פאר ענק, צו שרוט פאר ענק, און זיי האבן נישט קיין מורא ארויסצונעמען א מעסער און אייך אריינשטעכן אין הארץ, זיי, די ביי זיי דאס גארנישט, זיי זענען אין די אלט שטאט מיט די אראבער, זיי האבן נישט קיין מורא, זיי הארגענען אראבער, אראבער הארגענען זיי, לעזער פלעגט שיקן זיינע חברה דארטן אויף צו יוסף הצדיק, און זיי פלעגן זיך אריינגנב'ענען, מען פלעגט פון זיי הארגענען, נו שוין א כפרה, נאך א ביי מענטש ווייניגער, ס'דאך נישט קיין נארמאלע מענטש די לעזער, זיי עובד השם אבער נישט נארמאל. איך וויל ענק זאגן עטס זאלטס וואטשן אנטווערפן, עטס זאלטס דינגען איזרעילי שין בית מיט געווער, ווייל דארט ווי דער בעלגישער פאליס טאר נאך נישט שיסן גייען זיי ענק שיסן, וואטשן צו, און נאכדעם וועלן זיי זיך צוגעוואוינען צו זיין דארטן, זענט עטס פיניש אויף אייביג, יו וויל העוו טו מאוו אוועי, און נאכדעם זאלט עטס וויסן זיי קענען פארן שבת און יום טוב זאלן פארן אויף א אאכן, א אאכן. ס'אויכעט א זנות שטאט. נאכדעם איז דא ווי אלע רעבעס פלעגן גיין, אין מאריענבאד, לעבן מאריענבאד איז דא די גרעניץ פון טשעכן, איז די גרעסטע מקום זנות, כ'ליין אינעם ניו יארק טיימס אז די זונות קומען צו, און דו זאגסט יא דו ווילסט, און נעמען דיך ארום פיר מאפיאנערן, און יעדן מוזטו באצאלן דריי הונדערט דאלער, און טאמער נישט שיסט מען דיך, און מ'עט זאגן אז דו האסט געוואלט טאטשן דאס מיידל עט זיין פראטעקטעד. און נאכדעם מוזטו נאך פאר איר באצאלן אויכעט. עטס ווייסט נישט וואס איז געווארן דארטן אין די געגנט מקום זנות, און מען קען עס נישט קאנטראלירן אפילו, און אז די חברה זענען דארטן עט גאנץ אנטווערפן ליידן. רבותי שאקלטס ענק אפ פון זיי, נעמטס אלע קעיטערערס מען זאל מאכן גרויסע מאלצייטן ערגעץ עס אראפצולייגן דארט זאלן זיי עס קומען אויפפיקן און זאלן עס עסן, סאם פלעיס און איך האב געזען זיי האבן געשלאפן אינמיטן די גאס איך זעה פיקטשערס זענען געשלאפן אינמיטן די גאס אין אמסטערדאם און אזוי ווייטער און דאס איז חברה אן א רחמנות איך זאג ענק אנטווערפן יו אר אין א ווערי דיעפ דיעפ פראבלעם יעצט רב לייביש נאך א אפענע בית מדרש מ'עט אריינלאזן יעדן פאליס מיט געווער זאלט עטס שטעלן מען זאל נישט אריינלאזן קיינעם פון די חברה און אוודאי נישט אין די מקווה רב לייביש האט אויך נישט געוואלט אונטערשרייבן אז מען זאל געבן געלט פאר וויינגארטן. ווייל ער האט א זון וואס ער איז נעבעך מאלעסטעד געווארן פון דעם וויינגארטן, איך קען דאך דעם זון, און ער האט נאך צוויי קינדער וואס זענען נעבעך ביטער געווארן מאלעסטעד פון אנדערע, און אלע זענען געקומען צו מיר פאר העלפ, רבי לייביש ווייסט וואס נחום ראזענבערג טוט, נאר וואס ער קען זיך אויך נישט ארויסשטעלן מער וויפיל ער קען, ווייל די סיקריקן זענען שטערקער פון אים, איז וויל איך אייך זאגן אז זי האט אריינגעלאזן רבי לייביש'נס בית מדרש, רבי לייביש האט קינדער, ער האט אייניקלעך, און עטס האטס אלע קינדער און אייניקלעך, ענד יו נאט גאנע סי די ענד אוו איט. ביפאר ס'זאל זיין אלע גערעיפטע מאלעסטער און בערלאנד איז געשעהן ביי רב לייביש'ס אין הויז דארט אויבן, געווען א בחור וואס איז געקומען דארט שלאפן און ס'געווען א חסידישער א איד און ער האט אים געמאכט משכב זכר און יענער האט געוויינט איך בין א בעל תשובה ס'האט נישט געהאלפן יענער האט זיך געוואלט הארגענען עניוועי מ'האמיר אים צוריק געשטעלט רבותי אנטווערפן איז אין פאר א ביג פראבלעם טריי טו ווארק מיט די פאליס. און מיט די איזרעילי שין בית וואס זיי האבן געווער, ווייל די חברה האבן געווער, זיי האבן אייזערנע געווער און פליישערנע געווער, שפיזן, און כ'וויל נישט צופיל אריינגיין. רבותי, האטס א פרייליכן יום טוב, באט טוטס קאנסטראקטיוו. שקויעך און זייטס געזונט. און האטס מיך אלע אינזין זאל מען מיך נישט קומען שיסן, איך בין אויך אין דעם זעלבן געפאר, זיי ווייסן אז איך דריי אן די אלע זאכן קעגן לעיזער בערלאנד, דער מענטש זאל גיין זיצן אין תפיסה. טאמער האט ער געטוהן, טאמער נישט זאל ער קומען שרייען ער האט נישט געטוהן, אבער דאס ארומלויפן די גאנצע וועלט מיט שלעפן שיגעון, ווען ער שלעפט א נארמאלע מענטש, שלעפט זיך מיט די גרעסטע סקאם אוו די ערט, די ביליגסטע און די שמוציגסטע מענטשן לויפן אים נאך, היינט זיכער, ווייל דאס אלעס וואס ער פארקויפט איז אז מען זאל קענען טאטשן פרעמדע פרויען. עניוועי האטס אלע א פרייליכן יום טוב און א פרייליכן שבת אין אנטווערפן און וואטש וואט יו אר דואינג ס'איז נישט קיין מצוה וואס דו מיינסט אז ס'איז א מצוה אריינצונעמען אזאלכע מענטשן ס'איז נישט קיין מצוה ס'איז א ברי הזיקא אז דו'סט נכשל ווערן דו מיט דיין ווייב מיט די קינדער מיט דעם גאנצן הויזגעזינד מיט דיין פארמעגן מיט אלעם ס'איז דא די מעשה מיט יענעם ער האט אנגעצינדן יעדנס הויז און מ'האט געקומען א שטאט מ'האט געזאגט נעם אים נישט אריין און איינער האט יא אריינגענומען. ביינאכט האט ער אנגעצינדן דאס הויז און האט ארויסגעראטעוועט די מאן, די פרוי מיט די קינדער אלעס איז פארברענט געווארן, שרייט ער, זעסט איך האב אריינגענומען, ווען נישט וואלט איך אויך געשטארבן, זאגט אים די גאנצע שטאט, ווען דו נעמסט אים נישט אריין וואלט קיינער נישט געהארגעט געווארן, ס'איז א משל וואס סאטמארער רב פלעגט אלץ נוצן, לאזטס נישט אריין די חברה עטס'ט אלע געהארגעט ווערן, מ'עט ענק אפברענען די הייזער, מ'עט ענק אלעס גנב'נען, מ'עט ענקערע קינדער רעיפן, און ענקערע ווייבער, און צוגנב'נען די דזשולערי. איך וויל ענק זאגן אפאר זאכן, קודם וויל איך זאגן אז היינט איז געווען דזשערי ברוינער'ס הירינג, דינסטיג, און מען האט באשלאסן אז ער דארף גיין פאר עפעס א העלפ, ער קומט דאך אריין מיט די פילן, ער לייגט עס אראפ און ער זאגט איך דארף טאקע העלפ, אבער די דזשאדזש האט אים געזאגט יעצט אויב דו'סט נישט טוהן הונדערט פראצענט ביי די העלפ זאלסטו וויסן עסטו גיין אין דזשעיל, מען האט אים געגעבן זעקס יאר פראבעישן און ער דארף גיין פאר העלפ, למעשה אונז ווייסן מיר אז ער איז געווען אויף פראבעישן. עלף יאר

טאמער איף הי מעסעס אפ הי גאוס פיזיקעל טו דזשעיל, נאו מאר מאנקי ביזנעס. יעצט איך וויל מסביר זיין פארן עולם מען זאל עס פארשטיין נעבעך, קוקטס ס'דא א אינגערמאן מען האט אים געלאזט, מען האט נישט געוויסט וויאזוי צו הענדלען די סיטואעישן, אים האט מען ארויסגעווארפן פון סאטמאר פיפטי טוירט די רב, מען האט ארויסגעקלאפט אויפן שטענדער ער טאר נישט דא זיין כאטשיג זיין טאטע איז געווען דער ראש כולל ר' זכריה, און. יחיאל בראנער העפענס טו בי מיי פירסט קאזין. און איך רעד דערפון כאטשיג מיין פירסט קאזין טריי איך אז ס'זאל זיין ארדענונג אין שטאט. נעבעך, זיין מאמע איז, זאל זיין אפגעשיידט, זי איז מיין טאטענס א שוועסטער. זי איז א בארדיטשובער אייניקל. פייוויש גייט פארן צום סנגורן של ישראל, הא? פייוויש קענסט מיטנעמען יחיאל'ן? ער זאגן דעם זיידן אז ער האט מער קינדער געהארגעט וויפיל דער בארדיטשובער רב האט געהאט אידן אין שטאט בארדיטשוב אין די בעסטע צייטן. ער האט מער קינדער אפגעהארגעט אין בארא פארק. ענד הי איז סטיל אן די לוז, און יעדער איז צופרידן. וואס מיך באדערט דא די מערסטע איז אז אזוי, ער האט א שול און ער האט א מקווה ווי ער גייט ער האט א שליסל, מען האט געזאגט מען וועט עס צונעמען צו מען האט עס צוגענומען צו נישט ווייס איך נישט, איך האב נישט קיין שול, פארוואס ווייל יצחק שטערן דער מנוול וואס ער נעמט קער פון די קינדער אין סאטמאר ביי די זאליס, דער מנוול איז בייגעפאלן אז אזוי ווי ברוך מרדכי'ס זון האט געשיקט געלט מען זאל מיך אראפברענגען דארף מען מיך אראפברענגען. איר הערט וואס דא גייט פאר? יעצט איך וויל ענק זאגן, ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר, אז א יחיאל בראנער זאל זיך ווייטער דרייען און מכשיל זיין קינדער. יעצט, ס'דא, כ'האב געזען, דער באבוב האלט נישט ביים האלטן די דין תורה, ער לאכט זיך אויס. זיי רופן זיך איחוד מוסדות באבוב צו וויאזוי, לאכן זיך אויס. יעצט האב איך געזען אז זיי האבן גאר ארויסגעגעבן א ספר פון אפאר הונדערט בלאט, און זיי ווילן ארויסקומען וואסערע פאלשע דין תורה'ס די רבנים האבן גע'פסק'נט. סאו למעשה, איך האב זיי דאך דאס געזאגט אז דא גייט עס זיין. מען זעט ס'איז דא געלט, עט זיין א פראבלעם, אבער למעשה וואס עטס מוזט פארשטיין איז, קודם כל אויב עטס קענטס ארויסגעבן אין אפאר חדשים אזא שיינעם חיבור, כ'האב עס נישט באטראכט, איך זעה ס'איז געדרוקט, עפעס שטייט דארט, ס'איז צוגעברענגט שיטות, אויב אזוי קוקטס אהער ווי ווייט נידריג דער כח התורה איז, עטס ווייסט וויפיל ספרים ענקער כולל וואלט געקענט ארויסגעבן יעדעס יאר? ס'איז א שאנדע וואס דא גייט פאר. סא עניוועי, וויל איך ענק זאגן, ס'גייט קומען קורצערערע שיעורים, ווייל איך גיי אויכעט ארויסגעבן א ספר, אזוי ווי ס'דא די מלחמה סאדיגער מיט צאנז, און ס'קומט ארויס א ספר, מ'גייט יעדן רעבן מיט יעדן רב אלע זיינע מצוות און מעשים טובים ארויפלייגן, ס'יעצט געשטארבן בריף דער שוחט. דעם שוחט, איך בין געווען אמאל פארטאגס פינעווע אין בית מדרש, מ'האט אים געכאפט אויף די לענציקאנער באורי, איז געווען א בית זונות, און מ'האט אים דארט געכאפט, מ'האט שוין געזאגט יארן אז ער גייט, און מ'האט אים געכאפט, און אזוי מ'האט אים געכאפט ר' חזקאל שמש איז אריין געקומען אין שול און ער האט געשריגן פינעווע פארטאגס, כ'האב געמיינט כ'וועל טרעפן, כ'וויל נישט זאגן וועם ער האט געזאגט ווייל יענער אדער איז ער א שוכן עפר אדער ווי מ'זאגט ער האט נישט געבאדערט קיין קינדער, געגאנגען אויף דעלענסי קארנער באורי נאו פראבלעם, זאגט איך האב געמיינט מ'וועט טרעפן יענעם באם. דערווייל האט מען געטראפן בריוו דעם שוחט, ער האט עס נישט אויסגעהאלטן, און יעצט זיין זון ווערט יעצט די רב, אויף זיין זון איז דא אלעגעישנס אז ער ווען א פרוי וואס האט אים געפרעגט שאלות האט ער מיט איר געהאט אן אפער, זי האט עס פארציילט, ווייל ער כאפט נישט אז די אלע גייען ארום נאכדעם פארציילן, דאס זענען די פני הדור, און דאס האט מען געוואלט שטיל מאכן. איז וועגן דעם מוז איך ארויסקומען ווייל די פיוטשער דורות טאמער דאס וועט אזוי אנהאלטן א בחור אז ער גייט ארבעטן טאר ער נישט קריגן א שידוך און טאמער א אינגערמאן שטיצט זיך דאס בערדל מוז מען זיינע קינדער ארויסווארפן טארן זיי נישט קריגן קיין אידישן חינוך און טאמער דער אינגערמאן טוט עפעס אן אנדערע קלייניקייט ער קויפט זיך א קליין קאפל איז עס א פראבלעם אבער די רבנים מעגן רייטן אויף אונזער פלייש פאר גארנישט נאנאנאנאנאנא. דא גייט ארויסקומען פונקטליך וואס דא געווען און איך וויל ענק זאגן דאס גייט מאכן א מורא'דיגן ספליט צווישן די יוגנט און צווישן די עלטער, ס'גייט ארויסקומען אז די רעבעצן האט גערודפ'ט דעם רעבינ'ס טאכטער און אלי' דוד האט זי אראפגעווארפן פון אלע סטעפס, דאס האט נישט געטארט זיין, אונז האבן דאס קיינמאל נישט געטארט פארשווייגן, כ'וועל שרייבן, איינער אן אלטער איד זאל שרייבן א בריוו, רבותי עס איז דעמאלטס און דעמאלטס דאס געשען, כ'האב מורא געהאט מוחה צו זיין, כ'האב מורא געהאט פאר מיין לעבן, אבער רבותי עס איז נישט ריכטיג געווען. דער רבי איז געשטאנען און געוויינט, ס'קומט פאר די הייליגע טעג, יעדער קומט זיך געזעגענען, איך בין א וועלטס רבי, און מיין אייגענע טאכטער די חצופה קען נישט צו מיר קומען, און דער סאסעווער, דעם רבינ'ס איידעם, איז געווען זייער א דיפלאמאטישער אריסטאקראטישער מענטש, נאר מען האט מורא געהאט ער עט איבערנעמען די רביסטעווע, האט מען איהם געמוזט שיקן אויף ארץ ישראל, און נאכדעם האט ער געטוהן פארן רעבן אזא מין וויי, אז ער האט גענומען זיין טאכטער און זי געטראגן נאכן טויט אויף ארץ ישראל, און דאס וואס אונז מוז מיר אנהייבן צו פארשטיין. דער מוזשאיער איז געווען א קאזין מיט די רעבעצין, איז ער געווען אונזער פארהערער, און ער איז איינגעשלאפן א גאנצע צייט ביים פארהערן, פארוואס זאל מען אונז דארפן קענען, ער איז געווען דארטן ווי מען זאגט געשטעלט פאר כבוד און פארטיג, און אזוי צוגעגאנגען די גאנצע צייט, דאס אלעס מוז איינמאל פאר אלעמאל ארויסקומען, איך גיי נישט אריין אין יעדן פרט, איך גיי נאר אריין אין דעם זנות וואס דא איז פארגעקומען. ס'יעצט דא א מלמד ר' שייע ווייס ער האט געמאכט א ספר אור בהיר איז געווען א צדיק און יעדער האט אויף עם געזאגט דאס בעסטע און יעצט קאלן מיך אפ פרויען די גאנצע צייט ער איז געווען אזא מנוול אינמיטן שרייבן דעם אור החיים הקדוש אין באס פרעג איך עם וואס ער האט געטאטשט א מיידל זאגט ער ניין דאס האט ער נישט געטוהן ער געהאט אזא שמוציגן פיסק אז היינט הער מיר נאך דעם ניבול פה וואס ער האט געזאגט דאס מוז אנהייבן ארויסצוקומען ווי סערווט די פאבליק ראנג. אן א תורה, אן א יראת שמים. מען האט גענומען דעם קלויזענבורגער רב, מען האט אים דער'הרג'עט און געמארדעוועט. פארוואס? וואס איז ער שולדיג געווען? עטס האטס מורא געהאט אז ער העט זיין גרעסער פונ'ם סאטמארער רעבן? דאס איז ענקער פראבלעם. עטס האטס געדארפט וויסן, אונזער רבי האט יעדן איבערוואקסן. אונזער רבי איז געווען א מענטש מיט אלע מעלות. און ער איז אויך געווען א מענטש וואס האט ליב געהאט צו טיילן געלט. ס'שטייט אז. ד ווען ס'איז געווען די מעשה פון זמרי בן סלוא, ווערט געברענגט אין אוהב ישראל און אנדערע ספרים אז ער האט עס געטוהן ממש לשם שמים, ווייל ער האט געזעהן אז א גרויסער גייט פאלן, האט ער מורא געהאט משה רבינו זאל נישט נכשל ווערן מיט א גוי'טע. שרייבט ער, אויב אזוי האט ער דאך עס געמיינט לשם שמים, פארוואס איז אים געווארן אזא מין שלעכטער עונש? זאגט ער, ווייל שהיה לו לדעת אז משה רבינו וועט נישט פארפאלן ווערן מיט קיין שיקסע, אויף אזויפיל מער האסטו געמעגט האלטן משה רבינו, אז ער וועט נישט פארפאלן ווערן. אונז האמער געמעגט וויסן אז דער רבי וואלט עניוועי יעדן איבערגעשווימען, ער האט געהאט אלעס אין זיך, אלע מעלות, סאו האסט נישט געדארפט יעדן אין דר'ערד לייגן, נאר אונז האמער ארויסגעווארפן דעם קלויזנבורגער ווי א הינט פון ווילימסבורג האט דער קלויזנבורגער רב געווען א קנאי, ער איז נאר געווארן אויס קנאי ווייל מען האט אים ארויסגעווארפן ווי א הינט, איז ער געפארן אויף ארץ ישראל האט ער באקומען פון בן גוריון די שענסטע ריעל עסטעיט אין ארץ ישראל, און אזוי איז מיט יעדן איינעם געווען, אונז האבן נישט געהאט קיין רעכט דאס צו טון, אונז האבן געדארפט מאכן יעדן גרויס און דעם רבי'ן גרעסער פון אלע, אבער נישט יעדן אנהרג'נען. מ'האט דעם צעהלימער רב געמאכט ביזי בזיונות, מ'האט אים צוגענומען אלע הכשרים, האמער היינט נישט קיין כשר שטיקל פלייש, און און דאס מוז אלעס ארויסגעבן, פארוואס? ווייל די דורות העתידים דארפן וויסן, מארגן וועט קומען אזא יצחק שטערן מיט נאך אפאר משוגעים דער עלפער דער חסר דעה, מ'וועט מחליט זיין, טאמער דרייסטו דיר נישט די פאות כאטש צוויי אינטשעס אראפ, ווארפט מען ארויס דיינע קינדער. און וואס עסטו דעמאלטס טון? צו אונזערע קינדער מוזן זיצן אין קעמפ און אויסהערן ווי א קליינער ראצער א קינד מ'האט אים אנגעדרייט אז מ'זאל נישט האנדלען מיט די דייטשן, במילא איז נישט געווען קיין ביזנעס האט מען אלע אידן געהארגעט.
די שטותים!
הער שוין אויף מיט די שטותים! אונז האמער געזינדיגט פארן אייבערשטן, אונז האמער גענומען א מדינה פאר די צייט, דאס איז אלעס אמת, אונז אליין האמער געהייסן די דייטשן זאלן אויסבלוטיגן אידן, אבער אונז האמער געהאט א השפעה דעמאלטס צו מען זאל יא האנדלען מיט דייטשלאנד צו נישט האנדלען, יעדער סינגל זאגט זיך זיינע ראציגע שטותים, און נאכדעם ווען דער עולם זעהט צו שקר, למשל די טאטעס פון די קינדער, קאלן מיך אפ און זיי לאכן דערפון, דאס איז געווארן פון אונזער חינוך, ווי יצחק שטערן, אן ארויסגעווארפענער פון ענגלאנד, ער וועט אונז אויסלערנען דעם חינוך. צו מאיר לעבאוויטש מיטן ברודער אים אריינשיקן דא אפאר טאלער מען זאל זייער טאטן ווייטוואשן פון זיינע חזירייען דעם ברוך מרדכי'ן וועט מען לייגן יעדן אין חרם. מען גייט אויסלערנען אין דעם בוק אלע נואפים, כ'האב יעצט גערעדט נאכאמאל מיט דעם יונגערמאן וואס האט זיך נעבעך געגעט, ער זאגט יא דער גאלאנטער האט אין מיר געשטופט יעדן פרייטאג אין זיין מקווה, און ער זאגט ער געט עס מיר בכתב סערטיפייד מיט צוויי עדות, דאס זענען אונזערע מחנכים? דעם אונז לערנען וואס איז ריכטיג און וואס נישט, ווען ס'איז ציונות און ווען ס'איז ערליכקייט און ווען ס'איז אידישקייט און ווען מען מעג נעמען געלט און ווען מען טאר נישט נעמען געלט, עטס נעמט זיך ארגער געלט וויפיל די מדינת ישראל געט, דארט. סאו דאס מוז איך מאכן, ס'וועט גיין זיין די מלחמה לה' בעמלק וואס דא איז פארגעגאנגען אין צען יאר ארום און צוואנציג יאר ארום, אז ס'וועט זיך מאכן נאך אזא קליקע מיט נאך אזאלכע משוגעים ווי אזאלכע הערשל קלאר'ס און זיי וועלן אנהייבן דאס טאר מען נישט און דאס האט דער רבי געמיינט, זאלט איר וויסן ס'איז אלעס שקר, מ'האט דעם רבי'ן אויך נישט פארציילט וואס מ'האט געטון, קיינער האט נישט פארציילט אז די טאכטער איז געפלויגן, און איך וואלט ווען געווען דעמאלטס. קארידזש, ווי מען זאגט עלטער אזוי ווי היינט, איך וואלט געהאט קארידזש אריינצוגיין און זאגן פארן רעבען, רעבע מ'האט אראפגעווארפן דיין טאכטער, ווער? אלי' דוד, ווייל די רעבעצן האט געהייסן. די גאנצע מלחמה קעגן סיגוטער, סיגוטער איז געווען א איינציגע איבערגעבליבן פון די פון דעם קדושת יום טוב'ס משפחה, שטאטס מען זאל אים ווי מען זאגט פילעווען און מאכן פארן פון אים א מענטש אזוי ווי מען טוט אין אנדערע חסידות'ער, ס'איז דא איין חסידות וואס די רבי איז אראפגעגאנגען די אייל מיט זיין ווייב און ער האט איר אנגעכאפט דעם אחור, ס'איז דא פיקטשערס דערפון, מ'האט אים נאכדעם געהייליגט און ער איז היינט א וועלטס רעבע. סאו ווען עטץ טוט זעהן דעס זאל גוט גיין, ניין מען האט אים רודף, וועם האט עטץ געוואלט זעצן אויפן רעבינס פלאץ? די רעבעצן? שעים אן יו אלל! און דאס אלעס מוז וואנס ענד פאר אלל מוז דאס ווערן פארשריבן כדי ס'זאל נישט קענען צוקומען נאכאמאל צו דעם, און ליידער עט עס אטאקירן פערזענטליך רבנים אויכעט אויף די אלע וואס ס'איז דא ווי מ'זאגט ערנסטע אלעגעישאנס, בלייבן דארטן שטיין. יעצט קאלט מען מיך שוין אן ווייל ס'ווייזט מען טוט עס שוין, זעהט אויס ס'קאכט זיך שוין, מ'האט מיך שוין אנגעקאלט, איצעלע פימפ האט מיך שוין אליינס אויפגעזוכט אז מ'זאל צוריק ציען און אהער, ניין ציען נישט צוריק, פון צוריק ציען עט עס ארויסקומען נישט גוט, עס גייט ארויסקומען דער אמת וואנס און פאר אלל. דאס לעבן אין א קאמיוניטי איז זייער שיין ווייל איינער זארגט פארן צווייטן, דאס איז ווען מ'זארגט, טאמער זארגט מען יענעם אונטערצוברענגען איז דאס דאס ארגסטע לעבן וואס איז דא, דאס איז די דזשיהאד. איך האלט אז משמרת הצניעות דארף זיך טוישן זייער נאמען, זיי דארפן זיך א נאמען געבן אדער די דזשואיש אייסיס אדער די דזשואיש דזשיהאדס, אזא מין נידריגקייט וויאזוי מען האט משפיל געווען די תורה מיט תלמידי חכמים מיט יעדן איינעם פאר פערסענעל ריזענס, יענער האט מיר נישט געשמעקט ווייל ער האט עפעס געזאגט צו ווייל ער גייט נישט אנגעטון ווי דו, קודם באגראבט מען יענעם. שטעל דיר פאר. סאו עניוועי, יחיאל בראנער איז יעצט אויף צרות, און ער עט מסתם נישט סטרייקען אין די זעקס יאר וואס ער האט פראבעישאן, ווייל ער האט זיך געקענט צוריקהאלטן דעמאלטס אויך, און דאס ווייזט מען קען זיך צוריקהאלטן, קיינער זאל נישט זאגן מען קען נישט, מען האט געפרעגט הרב שטיינמאן יעצט פאר ראש השנה וואס איז וועגן דעם משכב זכור, דאס איז א תאווה אדער דאס איז א קרענק, זאגט ער ס'איז א תאווה, ווייל ס'איז א קרענק וואלט עס די תורה נישט געקענט אסר'ן, די תורה קען נישט אסר'ן אז מען זאל. א קראנקער זאל נישט טארן עסן יום כיפור, ער זאגט אדרבה א קראנקער זאל עסן יום כיפור, סאו ווען דאס וואלט געווען א קרענק וואלט ער געזאגט רבותי מאכטס ווער ס'האט די קראנקייט זאל מאכן משכב זכור, זאגט ער ס'איז א תאווה און דעטס אלל איט איז, און עטס עט זעהן ברוך מרדכי ער האט געסטרייקט ווען מ'האט אים ארויסגעלאזט אויף בעיל אויכעט ווייל ער האט געמיינט ער איז באלעבאס, יעצט זעהט ער ער רירט נישט זיינע קינדער געבן אבאכט אויף אים זיי שיקן אים מיט א שוגער דעדי זאל אים וואטשן, אה עטס עט זעהן ס'עט זיין אביסל ארדענונג. און חוץ פון דעם ווייסן די קינדער זיך צו היטן פון אים. דאס אלעס האט געדארפט געטוהן ווערן אן נחום ראזענבערג און פאר נחום ראזענבערג, און אז נחום ראזענבערג האט עס געטוהן הייבט יעדער אן, יא אבער ער האט טאקע געטוהן גוט, אבער מען הייבט אן צו זאגן ער האט געדארפט טוהן אנדערש. היינט איז געווען אין סאטמארע בית מדרש דינסטאג אין ראטלידזש סטריט, שרייט איינער אויף א קאזן מיינעם, דו שייגעץ דו נחום איז דיין קאזן? רופט זיך אן א סאטמארע יונגערמאן זיצט ער דארט, פארוואס איז ער א שייגעץ? נחום ראזענבערג איז ביי מיר נישט קיין שייגעץ. זאגט איינער פאר אים, וואס, דו ווייסט נישט מ'האט אים געלייגט אין חרם די רבנים? זאגט ער, הער מיך אויס, צוויי פון מיינע קינדער זענען וויקטימס פון מלמדים, צוויי, נישט איינער, נאר צוויי. פלוצלינג איז געווארן שטיל אין בית מדרש. דער עולם ווייסט שוין וואס דא איז געווען, דער עולם האט אלץ געוואוסט, מ'האט נאר מורא געהאט צו רעדן, היינט האט מען שוין נישט מורא צו רעדן, סאו דאס האט זיך געענדיגט און ס'וועט זיין. געענדיגט אויף אייביג, ס'עט ארויסקומען וואס דא איז געווען, און ס'איז טו בעד פאר די אלע רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן און זענען אריין אין א מלחמה, און ס'איז טו בעד פאר די אלע רבנים וואס האבן נישט אונטערגעשריבן, זיי האבן נישט מוחה געווען, און ס'איז טו בעד פאר יעדן רב וואס ער איז געווען א חזיר, דא א רב וואס ער איז פון די שענסטע רבנים, ער האט מוסדות, ער האט מכשיל געווען א קינד צוויי יאר, און יעצט צאלט ער אים גרויס געלט, איך הער ס'האלט שוין ביי צוויי הונדערט טויזנט דאלער, ער צאלט אים סקולינג מיט אלעם, ער גייט אויך זיין אינעם בוק, ווייל יענער האט עס מיר געהאט פארציילט. איטס גאנא קאם אוט, דאס עט זיין וויילד פייער, ס'עט זיין די בעסט סעלער, כלל ישראל האט נאכנישט געהאט נעבעך אזא מין סנגורן של ישראל וויאזוי פייוויש רופט עס, דער בארדיטשעווער, דא איז פארקערט, ס'איז נישט דער סנגורן נאר ס'איז פארקערט, נאר אפשר דער סנגורן, ווייל אז מ'האט זיך געשלאגן האט דער אייבישטער אראפגענומען דעם חרון אף, איינער זאגט מיר א רב פאר ראש השנה איר ווייסט נישט וויפיל חרון אף איר האט אראפגענומען פון כלל ישראל, נו הלוואי עס זאל זיין אמת. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן, די האטליין קומט אריין נישט פון מיין הויז דא אויף טוירטינט עוועניו בין איך געווען, כ'האב ענק געזאגט.

און אויך אנטועכצער אויף יום טוב. איך וויל ענק זאגן א מורא'דיגע זאך, איך בין דא אויף די גאס, איך האב דאך ליב צו רעדן, אבער צו רעדן צו די זאך. בין איך געגאנגען, כ'האב מיך דא אומגעקוקט, ס'איז דא צו קויפן אזאלכע שיינע אתרוגים, די טרערן פון די אויגן רינען מיר, פאר צען דאלער, ס'איז דא פאר צוואנציג, ס'איז דא פון כפר חב"ד אררייט, איך וויל נישט קויפן פון ארץ ישראל, ס'איז דא פון מאראקא אזאלכע שיינע אתרוגים מיט אזא שיינעם גידול, ס'איז קיינמאל נישט געווען אזאלכע שיינע מאראקאנער אתרוגים. ס'איז צוגעפּוצט אַביסל? הע, אַלעס איז צוגעפּוצט, דאָס פֿלײש איז פּונקט אַזױ צוגעפּוצט. איך זאָג ענק נאָך אַ מאָל, ס'איז אַן עבֿירה, טאָמער קױפֿט עץ מער װי פֿאַר צװאַנציק, דרײַסיק אָדער פֿערציק דאָלער דעם סעט, דען דאַרף מען אים געבן װילדע שװעם. עס קומט אַרײַן דער מענטש, דער סוחר זאָגט, אױ, איך האָב פֿאַר אײַך אַװעקגעלײגט. דעם זעלבן האָט ער אַװעקגעלײגט נעכטן פֿאַר אַן אַנדערן, און יענער האָט אים נישט געװאָלט. שטײט אַ יונגערמאַן, אַ ליובאַװיטשער, און ער פֿאַרקױפֿט דאָרט אתרוגים און לולבֿים אין פֿראָנט פֿון סאַטמאַר אין פֿלאַשינג. קומט צו אַ יונגערמאַן, נײן, דאָס זאָלסטו נישט פֿאַרקױפֿן, דו הרגעסט דעם מאַרקעט! קוק אהער, פעמפערס געט מען אונז נישט אין וויליאמסבורג ווייל דאס פארקויפט מען אויפן שווארצן מארקעט, די גרעיפ דזשוס געט מען אונז נישט און די אלע הונדערטער זאכן וואס איז דא אין בארא פארק געט מען אונז נישט, יעצט ווילסט אז דער אינגערמאן זאל נאך נישט קענען קויפן ד' מינים אויך נישט ווי עס דארף צו זיין, ער זאל זיך אויף דעם אויך מוסר נפש זיין פאר זיבן אכט הונדערט דאלער, ער דארף דאך צאלן סוף חודש פארן רענט פארן לענדלער, פלאס צו די צוויי אהאלב טויזענט וואס די גאווערמענט געט פון די גע'גנב'עטע סעקשאן עיט צו די אנדערע מיני פראגרעמס דארף ער דאך נאך צוגעבן נאך טויזענט פופצען הונדערט דאלער אונטערן טיש סאו איך פארשטיי נישט וואס ווילסטו טוהן פון דעם ארעמען אינגערמאן סאו וועגן דעם וויל איך זאגן אלע אינגעלייט עטס דארפטס נישט קיין הכשר אויף קיין לולב און אויף קיין אתרוג ווייל ס'איז עניוועי נישט מער כשר'ער וואס האט דעם לעיבל צו וואס האט נישט און די אלע חברה האבן לעיבלס עניוועי איך האב געזעהן ס'דא פון רב וואוזנער און די שיינע געפאקטע הדסים מיט ערבות איז געשטאנען אז דאס איז זייער שיינע חשובע הדסים מיט ערבות דורך בני תורה דורכגעקוקט האב איך געזען פיקטשערס מען האט מיר אריינגעשיקט פיקטשערס איך קען עס ארויפלייגן אויפן בלאג אויכעט. ס'איז חברה אן א קאפלעך, ס'איז חברה מיט קורצע גופיעס, מיט האלב נאקעטע חברה, עטס גייטס מיר איינרעדן בני תורה גייען זיצן און קלויבן? דער בן תורה האט דאך בעסערס וואס צו טון. ס'איז עניוועי נישט דא קיין הכשר, ס'איז באלאוני. און איך האלט נאך א זאך, כ'האלט אז א מלייב זאליקא איז א גרויסע בהמה. איין האלט און איין שיסן אז די טשיקנס מיט וואו מ'איז נישט בודק צומת הגידין איז נבילה. אונז האמיר דאס געשריבן אויף אהרן'ן צען יאר פארדעם. היינט איז ער ארויף אויף דעם בענדוועגן. גייט זאליקא און ער שלאגט זיך מיטן זאליקא. די זאגסט ס'איז דא אינגאנצן א מיעוט? ס'איז דא צוויי פראצענט, דריי פראצענט מיינט פון יעדע הונדערט ווארפט מען אוועק א הינדל צוויי אדער דריי? גיי אויך זיי בודק צומת הגידין. דו אױך דאָס זעלבע. באַ דעם סעט האָט ער מער גאָרנישט װאָס צו פֿאַרקױפֿן. ער קען נאָר רײַטן אױף דיר װילאַנג דו לאָזט דיך. דו ביסט אַ בהמה. הײב אָן, גײ נעם אַ משגיח, בודק זײַן צומת הגידין. קאָסט נאָך אַ פּאָר דאָלאַר. האָט ער מער גאָרנישט װאָס צו פֿאַרקױפֿן, פֿאַרשטײסט? און נאָכדעם מוזטו גײן צו מילמאַרטן און זאָגן, הער, מײַן טאַטע האָט דיר געהאָלפֿן אַלע יאָרן מיט געלט, ער האָט דיר מכשיר געװען אַלע דײַנע טרײפֿות, האָסט געהאָלפֿן יעצט פֿאַר אַהרן און מײַן ברודער, יעצט העלף מיר אױך. איך װיל אױך אַרױפֿפֿאָרן אױף טעקסאַס מיט אַריזאָנע. מיט איבעראל, מיט צושטעלן אביסל פאר זונות איבעראל פאר אלע שוחטים און פארטיג. ס'גייט א הכשר זיין גארנישט ווערט. אז ס'איז ארויסגעקומען פון אַכט און דרײַסיק רבנים אז נחום ראזענבערג איז א מנוול און יעצט צייגט זיך אויס צוויי זאכן, קודם אז ס'איז שקר אלעס וואס זיי האבן געזאגט אויף מיר און וואס נחום ראזענבערג האט געזאגט איז אמת, און די צווייטע זאך צייגט זיך אויס אז די גרעסטע מנוולים זענען די רבנים. נאך א מזל ס'איז דא דער אינטערנעט אונז וואלט מיר קיינמאל נישט געקענט צושפארן דעם עליע מייזעלס מיט די זיבן הונדערט מיידלעך ווען נישט דער אינטערנעט. דער אינטערנעט האט עס געפירט אזוי ווי עס דארף צו זיין. דער אינטערנעט גייט קעגן גיין משיח'ן. דאס האט געברענגט משיח'ן. ס'איז א גרויסער חורבן אויכעט. אבער יעדע זאך איז זה לעומת זה. א שול איז אויכעט דאס הייליגסטע זאך וואס ס'איז דא און א מקווה איז פונקט אזוי הייליג. אבער די גרעסטע זנות איז אין די שולן און די מקווה'ס. סא יעצט זאל מיר ווייטער גיין, איך בין געגאנגען אין בארא פארק האב איך געזעהן אז די באבעווער די רופן זיך איחוד באבוב זיי לאכן זיך אויס, זייער א מיעסע זאך, איך מיין גייסט צו א דין תורה אין נאמען לאכסטו דיך אויס, און זיי האבן נאך ארויס געגעבן א ספר אויכעט, כ'האב געוואלט זאגן פון די אלע חברה אויף יענע באבוב בין איך פונקט אזוי ברוגז ווי אויף ר' בנציון'ס באבוב. ווייל ר' בנציון באהאלט פעדעפיילס און יענער באבוב האט אונטערגעשריבן. קומט דארטן א ראצער רובין, איך קען אים נישט, איך האב מיט דעם מענטש גארנישט, ער האט מיך געקענט מיט יארן צוריק, אונז זעמיר געווען אין איין קאנטרי. גייט ער טון אזא זאך? אזא אומגליקליכע זאך גייט ער טון? יענעם ארויסווארפן פון אלע שולן? עניוועי. דאס ווייזט, זיי האבן ארויסגעגעבן א ספר, דאס גייט ווייזן פאר די צוקונפטיגע דורות אז אין חושן משפט זענען די רבנים געווען גזלנים, און איך גיי ווייזן אז אין אפגעהיטנקייט און זנות זענען זיי אויך געווען חזירים. עניוועי. ס'איז זייער גוט, ס'איז זייער וויכטיג, כאטשיג איך בין נישט, איך האלט נישט פון דעם אנדערן באבוב, אבער דאס אז זיי געבן עס ארויס איז זייער א וויכטיגע מאוו. למען ידעו הדור האחר, נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'איז דא מענטשן וואס זיי לייגן אוועק די סכך, זיי לייגן עס אין א בעיסמענט אדער ווי ס'איז דא מאלדי, אמאל איז דא קעצלעך מיט הינטעלעך מיט אנדערע בעלי חיים קומען, זיי מאכן זיך אויס דערויף קטנים גדולים, שפעטער ווען עטס נעמסט דאס ארויס און עטס ווילסט עס ארויפלייגן אויף די סוכה דארף מען דאס אפוואשן און סטערילייזן מיט אזא הייסע וואסער מיט אלעם, מען טוט עס. נישט נאכדעם אז ס'טראפט אריין, יעדער דאך א פרומער, מען לויפט נישט אוועק פון די סוכה, און עס רעגנט אריין אין טעלער און מען עסט עס אויף, און ס'איז נישט דא נאך אזא מין שעדליכע זאך וואס מען קען שטארבן דערפון ווי קטנים און גדולים פון בעלי חיים און אפילו פון מענטשן. סאו כ'וויל זאגן פארן עולם, אונז לעבן מיר אין אזא אנסעיף אינווייראמענט אז ס'איז ממש אנבעליוועבל, אונז מוז מען זיך אנהייבן אביסל צאמצונעמען. ווי העוו טו פוט אווער עקטס טוגעדער, און מען דארף עס אפוואשן, די וואס האבן די גראדע סכך איז גרינג, אזעלכע ספרעיס וואס ס'שפריצט הייס וואסער, די וואס האבן די גערינדיגע סכך, ס'כאפט זיך אריין פון אלע זייטן און ס'איז דא מאלד און שימל, און די סוכה אליינס איז פיל מיט מאלד און שימל, עטס ווייסט מען מעג אמאל טוישן עצי סוכה, ס'איז נישט עק וועלט, ס'קאסט נאך אפאר הונדערט דאלער דאס אידישקייט, ס'ווערט אלט, ס'קומען אריין אייניקלעך, זיי נעמען זיך אטעמען מיט די מאלד, זיי ווערן דערשטיקט דערפון, און איטס נאו גוד, ליסן, לאמיר טרייען צו לעבן א נארמאל לעבן. מיר האבן שוין געלעבט ווי די חיות ביז יעצט, ביז יעצט איז געווען דער ראש הקהל איז געווען די אידיש דער הויפט פון די אידיש אייסיס הערשל קלאר און יצחק שטערן און נאך אפאר חזירים מיט דעם אנדערן שטערן וואס מען האט אים אריינגעברענגט אינמיטן לערנען פון פליישמאנס ווייל ער האט געהאט פלעיבוי מעגעזינס אונטער זיין פרידזשידער, שלום לאנדא האט אים אריינגעברענגט, שלום האט מיר פארציילט מען האט אים געזאגט מען דארף אויפפיקן דעם מענטש האט ער געזאגט איך האב דאך דעם סטאר איך קען גיין זיבענע ווען איך שפאר צו זאגט מען ניין דו מוזט יעצט גיין און אים שוין ברענגען. און דאס איז אונזערע פירער. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. ס'איז היינט נישט דא קיין חדר אין אסאך חדרים, עס איז נישט דא קיין מיידל סקולס. כ'האב געוואלט פרעגן א שאלה, איר זעהט נישט ווי נעגלידזשענט די מלמדים מיט די מחנכים זענען טאווארדס אווער טשילדרען? פארוואס זאל נישט זיין היינט קיין חדר? קען מיר איינער זאגן פארוואס זאל נישט זיין קיין סקול? ווער דארף יעצט וואטשן די קינדער? די טאטע ביזי ביי די ארבעט, די מאמי ביזי צוצוגרייטן פארן יום טוב. ווען ס'אינטערעסאנט ווען א איד דארף חתונה מאכן א קינד איז אינמיטן טאג ארבעט ער נאך און נאכדעם גייט ער פון די ארבעט טוט ער זיך איבער און ער גייט צו די חתונה א מלמד האט זעקס חדשים פארדעם צוועלף חדשים נאכדעם האט ער אף מ'שטעלט צו א סאבסטעטוט שרייט די הנהלה איך שטעל דיך צו א סאבסטעטוט א סאבסטעטוט איז גארנישט ווערט מ'האט נישט קיין דרך ארץ פאר אים ער קען נישט די לימודים זענען נישט צוגעוואוינט צו אים ס'איז אויף זיי געזאגט געווארן ארור עושה מלאכת השם רמיה. ס'דארף זיך דרייען יעצט צוויי דריי טאג פאר יום טוב אין די גאס, וואט א שעים דאס איז. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז געווען די וואך אן אינצידענט וואס א בחור האט זיך געהאנגען אין מירון אויף טויט, איז דא איינער וואס האט אריינגעקאלט און מ'האט עס ארויף געלייגט אויף אלע בלאגס, נישט איך, מ'האט עס נאר אריין געלייגט פאר מיר, שרייבט זאגט יענער ער איז געווען מיר א חבר מיינער איך האב אים געקענט, מ'האט אים מאלעסטעט אלס יונגל אין א מקווה און הי קודנט טעיק די פעין, ער האט זיך געהאנגען אויף טויט, די איזי וועי אוט. איז דא אזוי, ס'איז דא איינער וואס ער ענפערט אויף דעם, ער איז פון מאנטריאל, ער איז א ברודער פון דעם גרויסן באקאנטן זינגער ליפא שמעלצער, און ער איז א לץ, און ער זאגט אה, מאכט זיך משוגע שוין ווידער מאלעסטינג, און ער הייבט אן צו זאגן אה דאס איז נחום ראזענבערג'ס מעשות, איך האב אים אנגעקאלט, איך האב אים געזאגט דו האסט עפעס מיט די זאכן? יא ער העלפט ארויס פאר די קינדער, איך האב געוואלט וויסן פאר וועם דו העלפסט ארויס? שרייבט ער יעצט אריין א נייע זאך זאגט ער א נייע פזמון ער זאגט אז יא דאס אז דאס איז אלעס נישט אמת ער העלפט פאר מענטשן ער ווייסט לאמיך דיר עפעס זאגן די וועי איי אנאלייז יו אז דו קומסט פון סקווער האב איך מורא אז דיך האט אויך איינער מאלעסטעט קען זיין הערשי ברייער און קען זיין דער רבי אליין אויכעט ס'איז שוין דא יעצט אויפן רבי'ן אויכעט גרויסע וואטש ענד סי וואס קומט יעצט ארויס עניוועי סא איך וויל דיר עפעס זאגן דו ווילסט אפלאכן פון אלע פראבלעמען. כ'וויל דיך עפעס פרעגן, דו זאגסט אזוי, דו זאגסט אז די אלע וואס מ'האט מאלעסטעד גייען פאר העלפ און זיי ווערן נישט משוגע, איז קודם כל דו ווייסט דאך אז קיינער איז ביז יעצט נישט געגאנגען פאר העלפ, קודם איז דאך בכלל נישט געווען קיין מאלעסטינג, מ'האט דאך אלעס געטון אונטער נישט אונטער נאמען מאלעסטינג, און נאכדעם איז מען נישט געגאנגען פאר העלפ, און די העלפ העלפט נישט קיין סאך. און פון וואנעט ווייסטו אז יענער האט זיך וועגן דעם גענומען דאס לעבן ווייל ער איז נישט געווארן מאלעסטעד? און פון וואנעט ווייסטו אז ווער ס'האט זיך נישט גענומען דאס לעבן איז ווייל ער איז נישט געווארן מאלעסטעד? דו ווייסט וואס דא גייט פאר? און נאך א זאך, דו ווייסט דאך אז די וואס זיי מאלעסטן אנדערע, די זענען דאך די גרעסטע רוצחים, זיי ווילן אפילו נישט וויסן וואסארא דעמעדזש זיי מאכן פאר א קינד, און זיי לאזן זי קענען באשטיין אז ער זאל זיך הרג'נען. פארקערט, ס'איז ביי זיי א גליק אז ער הרג'עט זיך, ווייל ווען ער הרג'עט זיך וועט ער נישט קענען אויסזאגן. און דו גייסט זיך אננעמען פאר די חברה? שעים אן יו! יעצט איך וויל עס ארויפלייגן, איך וויל מען זאל הערן, אויסער דעם וואס סקווער האט אויפגעצויגן א דור פון נעבעך אפגעהארגעטע קינדער, מיידלעך נישט קיין בסילות, יונגלעך נעבעך מיט משכב זכר, אויסער דעם האבן זיי נאך געמאכט די פאר וואס האבן עס נישט געטון, ס'קען זיין זיי האבן עס אויך געטון, זענען זיי נאך געווארן גאר לצים און זיי לאכן אפ פון יעדן. און אונז גייען מיר דאס נישט צולאזן, אונז פייט מיר און דאס איז מיר אויך פיין. ס'איז דא איינער מעני וואקס, איז געווארן אביוזד מאלעסטעט אין חבד, ער וויל יעצט ארויסווארפן דעם גרויסן שליח וואס ער איז דעמאלטס דארט געווען, און די חבד שלאגט זיך. עס איז דא יעצט דריי ארטיקלען אריינגעקומען, עס איז דא עפעס א פרוי וואס זי נעמט זיך אן אז חבד טוט גוט, חבד טוט גוט, אונז גייען מיר די פרוי ארויס רודף'ן, ווייל ברוך השם אז אין אוסטראליע ארבעט די גאווערמענט מיט, ס'איז נישט קיין טאמפסאן א א סייקאפעט וואס ער פירט דעם אפיס, דארטן פירט מען עס ווי עס דארף צו זיין, ס'איז געווארן דארטן לעבעדיג, און אונז גייען מיר מער נישט לאזן די וויקטימס זאלן ווערן נאך באשולדיגט און מ'זאל זיי נאך באשטראפן און מאכן פון זיי לי ליצנות. יעצט דא האט איר, איר קענט עס אויסהערן ווי איך לייג עס ארויף.
די ריעל סטארי איז אז ווען ער איז געווען א קליינע יונגעל האט איינער אים מאלעסטעט אין די מקווה, האט ער זיך יעצט געהאנגען.
די מעשה מיט די מאלעסטעישען איז גוט פאר א האוקעס פאוקעס סטארי פליז, מען לייגט נישט ארויף אויף דעם, ווער זאגט עס נחום ראזענבערג? סאמאן דעט קאמיט סועסייד יוזשעלי העז א היסטערי אוו סייקעיאטריק פראבלעמס.

סאמוואן וואס מאלעסטעד און קאמיט סועסייד דאזענט גאו לייק דעט סאו דיס איז יור ענסער טו דעט. און דאס גייט זיך סטאפן, אונז גיימיר דאס מער נישט צולאזן, אונז האמיר גענוג געליטן זעכציג יאר צו וויפיל פון די אלע שקצים, און נאכדעם וואס זיי האבן נאך געטון האבן זיי נאך געשריגן אונז האמיר נישט געטון, און נאכדעם האבן זיי געשריגן גאר, די אלע וואס זיי שלאגן זיך קעגן די חזירים זיי זענען גאר די חזירים זיי זענען גאר אט פאלט, נא נא נא דעי געים איז אווער רבותי. וואטש וואטש וואטש ענד סי ווען ס'קומט די לאו סוט פאר סאטמאר ווען ס'קומט יעצט פאר בעלז איז דא א לאו סוט פאר די מקווה וואטש ענד סי איטס גאנא סטאפ איטס נאט גאנא גאו עני פורדער ס'עט זיין מלחמות אפס ענד דאונס אביסל אהער אביסל אהין באט דזשענערעלי די טרענד איז אפ ענד נאט דאון ענימאר סאו יעצט לאמיר זאגן נאך אפאר וויכטיגע זאכן. קודם האב איך געוואלט זאגן פארן עולם סעיפטי פירסט, מענטשן ניצן סוכות פאר פייער עסקעיפס, און כדי מען זאל קענען מען זאל נישט אראפפאלן לייגט מען א שטיקל ברעט, און טאמער מאכט זיך א פייער אום יום טוב קען מען נישט אראפלויפן צום אינטערשטן שטאק, מען טוט אסאך זאכן וואס מען דארף נישט, מענטשן גייען צינדן לעכט אין די סוכה און עס איבערלאזן דארט און אוועקגיין די נוי סוכה וועט בלאזן, ס'וועט אראפפאלן. עס וועט ווערן א פייער. רבותי איך וויל ענק זאגן היינט מאנטאג איז געהארגעט געווארן אין ארץ ישראל א אינגערמאן אויפן זעקסטן פלאר ער האט געמאכט זיין סוכה האט זיך געגעבן א גליטש אויס מיט די האלץ קען מען גליטשן בפרט נאך ס'איז אביסל נאס און ער איז אראפגעפאלן פונעם זעקסטן שטאק אויפן פערטן שטאק און ער איז נעבעך געהארגעט געווארן ער איז אנגעקומען שפיטאל איז ער שוין געווען טויט רבותי. דא ווערט עס נישט צולאזט. די פייער עסקעיפס ביי אונז איז א גרויסע סכנה, אונז זעמיר געוואויר געווארן אז אין פלאשינג עוועניו איז עס געווען א געמאכטער פייער כדי מען זאל עפעס א וויקטעם מיט א טאטן הרג'נען, נאר יענער האט זיך טועה געווען ער האט'ס געמאכט א הויז לעבן דעם, איז דער וויקטעם געבליבן לעבן דאס הויז האט פארברענט, זיי זענען געוואויר געווארן ווייל זיי האבן אינוועסטיגעיטעט ס'איז דארטן געווען א שמעק אזוי הערעך פון געז, עס האט געברענט נאר די סטעפס, עס איז געווען אזוי אויסגערעכנט אז מען זאל נישט קענען אנטלויפן, און היינט קומט אלעס ארויס. אונז האמער געהארגעט חזקאל שאמעס, אונז האמער געהארגעט מיסטער שטארק, אונז האמער נישט, רציחה איז ביי אונז היינט א דזשאוק און א געים, מ'האט מיך געשאסן, ס'איז א דזשאוק און א געים, קאלט מיך אפ יעצט א רב, ער וויל מיך איבערבעטן מורא'דיג שטארק, פנחס שלום'ס עפעס א אייניקל איז שיער געהארגעט געווארן, ער דארף גרויס רחמים, און פנחס שלום פילט אז דאס איז וועגן אים, קודם וויל איך זאגן פנחס שלום, אונז האמער א מורא'דיגע מיטלייד מיט דיר, ווייסט פארוואס? ווייל אונז ווייס מיר די גאנצע צייט וואס דאס הייסט יענעם צו צוברעכן א הויז און צו צוברעכן שידוכים, אונז ווייס מיר וואס דאס איז, סאו דו האסט ברוך השם חתונה געמאכט האסט געטאנצט, הא? יעצט האט מען דיר געגעבן אריין א ריק. דו זאלסט פארשטיין גוט, קיינער זאל מיך נישט בעטן מוחל זיין, דאס קומט פאר ענקער אנדערע עבירות, פאר מיר, געווען אמאל א מעשה ביים ייטב לב אין די ישיבה, א בחור איז אראפגעפאלן ס'האט אים צובליטיגט די הענט, דער ייטב לב האט געקלאפט על חטא, מיינע חטאים מיינע חטאים, זאגט די בחור ניין רבי ס'איז מיינע חטאים, זאגט ער ניין בחור טייערע פאר דיינע חטאים וואלסטו דיר דעם קאפ צובראכן, דאס וואס עטס האטס אפגעטון א חורבן עטס האטס געוואלט ווייטער אז מ'זאל מאלעסטן קינדער פאר דעם וועט עטס באצאלן נישט סתם אן עקסידענט צו יענער וועט בלייבן אביסל קריפלד נה נה נה פאר דעם וועט עטס באצאלן. א גרויסע פרייז. בעטס נישט איבער. עטס האטס נישט פארראכטן גארנישט און עטס קענטס נישט פאררעכטן. דאס איז אזא מין זאך וואס מען קען נישט פאררעכטן. קען לעיזער קעסטמאן אויפשטעלן תחיית המתים דעם נפטר וואס ער האט געדינגען מאפיא מען זאל אים הרג'נען? צו פערלמוטער קען אים אויפשטעלן? קען שטארק נאכאמאל גיין געהעריג צווישן אונז אין די גאס איז נישט דא יעצט ניין יסומים מיט א פרוי אן אלמנה א יונגע פרוי. דאס קענט עטס נישט איבער בעטן. וואס הייסט בעטן מען זאל ענק מוחל זיין? אויף וואס און פאר ווען? האסט תשובה געטון דערויף? קענסט דען תשובה טון? קאלטס מיך נישט אפ, עטס האטס געטון, עטס האטס מורא געהאט פאר דעם משוגענעם יצחק שטערן מיט דעם קראנקן זכר דעם עלפער, האטס עס געלאזט און צו יעדער רב איז מען געגאנגען, מען האט אים געזאגט שרייב אונטער, און שטערן האט אנגעדרייט, איין רב זאגט מיר, איך האב אים געזאגט גיי ארויס פון דא, איך בין נישט קיין סאטמארע, איך לעב נישט פון ענק און איך האב נישט מיט ענק און איך האב פאר דיר נישט קיין מורא, און אז דו וועסט נישט ארויסגיין רוף איך די פאליס, איך ווייס צו רופן זאגט ער ניין וואן וואן, א משוגענער א צעווילדעוועטער מ'האט אים ארויסגעווארפן פון ענגלאנד לויפט ער דא ארום און אלע רבנים האבן טאקע מורא פאר אים, סאו פנחס שלום שיק נישט קיין שליחים, קודם כל אז דו ווילסט קום אליין טו דיר אויס די זאקן טו דיר אויס די שיך און קום אליינס און בעט איבער, שיק נישט קיין שליחים, דער ענפער איז פאר יעדן שליח וואס ער קומט, און דער ענפער איז אפילו ווען איינער קומט אליין, ס'דא רבנים וואס זיי קאלן מיך אליין אפ זיי גייען מיט געפערליכע פראבלעמען, זיך אנטשולדיגט עטס קענטס נישט מתקן קען זיין ווילאנג מ'איז נישט מתקן קען מען נישט בעטן יענעם מוחל זיין, האסט יענעם צוגעגנב'עט א קאר און דו פארסט ארום דערמיט מען זאגט יענעם זיי מיר מוחל קודם געב אפ די קאר און דאס קענט עטס נישט ווייל צייט וואס עטס האט צוגעגנב'עט דאס קענט עטס נישט באצאלן און פארוואס האט עטס עס געטוהן נישט ווייל איך בין פארכאפט אין ציוניזמוס נישט ווייל כ'האב געטוהן זאכן וואס מ'האט נישט געדארפט ווייל עטס רשעים ארורים האטס געוואלט אז חזר'יי זאל אנהאלטן און ס'וועט נישט אנהאלטן אה יעדער פרייט זיך ברוך מרדכי איז ארויס ברוך מרדכי. ברוך מרדכי האט באצאלט א פרייז, ברוך מרדכי איז א אפגעשמיסענער חזיר און ער האט עס מודה געווען און יעדער ווייסט עס און אלע האבן זיך אפגעלאזט פון אים און מענטשן האבן היינט מורא ווייל ברוך מרדכי האט נאך געהאט געלט און שפעטער האט זיין געלט סאו מענטשן האבן אנגעהויבן מען וואטשט זיך היינט מען מען טאטשט נישט מער קיין קינדער ברוך מרדכי האט באצאלט א פרייז און שטעל דיר פאר מיט וועמען אונז האבן מיר זיך געשלאגן מיט רוצחים משה אבות המוסרים, מען האט זיך געשלאגן מיט לעיזער קעסטנבוים, ער איז דאך אויך געווען אויפן האטליין די גאנצע צייט, מען האט זיך געשלאגן מיטן סיגעטער דער ברך משה, דאס איז געווען א רוצח, אן אכזר, א רשע, און זאגן די איך בין קינדער ווערן מיר געפלויגן מען ווארפט ארויס, מען האט זיך געשלאגן מיט די קליפה טמאה פון זנות, און מען איז אנגעקומען. ברוך השם ס'איז דא אן אווערנעס, ס'איז שוין נישט קיין הפקר וועלט און ס'ווערט נאך בעסער, ס'איז יעצט ארויסגעקומען א צייטונג וואס ער באשרייבט די דזשואיש וויק אז דער דזשאדזש איז געווען אונטערגעקויפט מיט ברוך מרדכי'ס פרשה ער האט געוויסט אז ער גייט אים ארויסלאזן נאך אפאר חדשים, אונז פארלאנג מיר יעצט אן אינוועסטיגעישן אויף די גאנצע פרשה ווייל. אויב זיי טענה'ן אז רובינשטיין האט נישט געוואלט מער קומען זאגן עדות, נאו פראבלעם, אבער מ'האט דאך אים געקויפט, וויאזוי האט מען אים געמעגט קויפן? פארוואס איז אשכנזי נישט געגאנגען אין דזשעיל? די אלע זאכן קומט יעצט צוביסלעך ארויס. ביז איירלענד איז עס אנגעקומען ווייל די לויער איז אן איירישמען, און די גאווערמענט קען דאס נישט צולאזן, סא אונז פאר מיר נישט אזוי שלעכט ווי עטס מיינט, אונז האבן מיר זיך געשלאגן מיט די גרעסטע קליפות, און יעצט קוק אהער. יחיאל בראונער האט מודה געווען איך בין א חזיר, איך קען מיר נישט העלפן, לייגט אראפ די פילס אויף ביים דזשאדזש אויפן טיש. ס'האט אים נישט געקאסט אפילו א לויער, ער האט באקומען אומזינסט לויערס, און ער דרייט זיך אין גאס, און ער איז נישט געזעסן, ער איז עפעס איינמאל יא געזעסן אפאר חדשים, ברוך מרדכי האט באצאלט מיליאנער, און ער איז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, ער דארף האבן א פלאץ ווי ער ארבעט, ער דארף, אלעס דארף ער האבן. דאס איז געווען א קליפה דורכצוברעכן? נאכדעם וועט שוין גיין אלעס גרינג, נאך די קליפה גייט שוין פארן אלעס גרינג, און ברוך השם האט עס געטוהן, סאו דאס איז וואס אונזער מלחמה איז. און די זעלבע זאך, א טאטע האט געזאגט, ער האט איינגעזעצט א מענטש וואס האט געטשעפעט זיין זון, יעצט די פאריגע וואך, צוויי וואכן צוריק אין פלאשינג האט מען אים געוואלט אנצינדן, די גאווערמענט ווייסט שוין און זיי גייען שוין ארום אינספעקטארס דאס מברר צו זיין דאס איז אן ערנסטע פראבלעם, אז אונז לעבן מיר מיט די גרעסטע רוצחים פון שטאט דאס האבן מיר נישט געוואוסט, אל קעפאון האט זיך געקענט באהאלטן פאר משה אבות המוסרים, זאלכע רוצחים ווי דא און ער האט זיך געקענט באהאלטן פארן סיגעטער און ער האט זיך געקענט באהאלטן פאר לעזער קעסטנבוים און ער האט זיך געקענט באהאלטן פאר פערלמוטער, דאס איז ער געווען א קליינע בעיבי פאר די רוצחים. פארוואס? ווייל אונז האבן זיך איינגערעדט אין ערליכע אידן איז נישטא קיין רציחה. חזקל שמש איז טויט. ווער האט אים געהארגעט? שלעזינגער! ער האט געדינגען איינעם. מען הארגעט נישט אליינס. מען דינגט איינעם. מיר האט מען אויך נאכגעלאפן מיט א גאן. תסגור את ההאטליין אחרת אני יורה בך. און דער וויינבערגער האט אבער געשריגן, דער וואס דעמאלטס ווען מען האט געהארגעט דעם חזקל שמש האט ער מיר געזאגט. ער זאגט ער האט מיר געזאגט אויף עברית תן לי הזהב. דער וועם מ'האט איינגעזעצט קען נאך היינט נישט זאגן תן לי הזהב פון ברית. מ'האט זיך געשלאגן, ס'האט זיך געלוינט, מ'האלט גאנץ גוט ברוך השם, אפילו ווען מ'פארלירט לוינט זיך אויך, נאר מ'האט ברוך השם געשטעלט כלל ישראל אויף א מדריגה, און ס'פארט. סאו יעצט לאמיר צוריק קומען. מ'האט געוואלט אנצינדן דעם אינגערמאן. רבותי, ווען א אינגערמאן שטעלט ארויף אז מ'זאל נישט קענען אראפלויפן פונעם צווייטן פלאר אויפן ערשטן פלאר דורכן פייער עסקעיפ איז ער מסכן זיך מיט זיין ווייב מיט די קינדער מיטן שטאק העכער, און מ'דארף עס נישט צולאזן. קאלט'ס ניין וואן וואן. ס'איז דא א אינטערעסאנטע גמרא אין ס'א תוספות אין מסכת סוכה דף ג' וועגן, מען רעדט דארט פון ר' יוחנן החרוני און ס'א מחלוקת די בית שמאי און די בית הלל, און אויך אין מסכת ברכות דף י"א, אז טאמער דער רבי יוסף זאגט עשה כדברי בית שמאי לא עשה ולא כלום, און ער ברענגט זיך א ראיה פון דעם ר' יוחנן החרוני אז ער איז קראנק געווען און די זקני בית שמאי און זקני בית הלל זענען געגאנגען אים מבקר חולה זיין און זיי האבן געטראפן אז ער זיצט ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית. זאגט די זקני בית שמאי, דעמאלטס האסטו קיינמאל נאכנישט נוהג געווען סוכה אין דיין לעבן האסט נישט מקיים געווען א מצוות סוכה. שוין, רעדט דארט תוס' ארום א גאנצע אריכות, בקיצור תוס' קומט אויס א מסקנא אז וויאזוי האבן זיי געקענט זאגן לא קיימת מצוות סוכה מימיך אז אפילו מדאורייתא איז מען נישט מקיים טאמער מ'איז עובר אויף א דרבנן. יעצט טאמער איינער. איז עובר אויף א דאורייתא, פון לא תשים דמים בביתך איז נישט א דרבנן איז ער עובר נאר א דאורייתא, איז ער זיכער נישט מקיים די מצוות סוכה אויך נישט, לויט דעם תוספות, נישט סתם אביסל להגדיל תורה ולהאדירה, סוכה האט עפעס אזא ספעציעלע זאך אז טאמער איז מען עובר אויף א דרבנן איז מען די דאורייתא אויך נישט יוצא, די זעלבע איז דא אויך אז מען איז עובר אויף א דאורייתא איז מען זיכער אויף לא תשים דמים בביתך איז מען זיכער נישט. יוצא זיין מצוה סוכה. סא די גאנצע מצוה איז א מצוה הבאה בעבירה, אינגאנצן נישט קיין מצוה. רבותי דאס זאג איך נאר וועגן סעיפטי און יעדער זאל זיין געווארנט, רופטס די פאליס. יעצט לאמיר צוגיין געהעריג צום שיעור. קודם איך געוואלט זאגן ס'איז געווען דעם יום כיפור איז געווען יום כיפור שחל בו בשבת נאר וואס יעצט האבן די בעלזער חסידים מיך געדארפט אויפזוכן מיך צו הרג'נען. אזוי האט דאך געזאגט דער מאיר מאיערס. נאר איך מיין אז ער האט עס נישט געמיינט ווייל ער לאכט שוין דערפון. איך האב אים שוין געטראפן אפאר מאל אין די גאס, איך האב אים געפרעגט וויאזוי איז שבת שחל בו שבת צו אנדערע, ער ער לאכט שוין. ס'איז א דזשאוק, די רבנים זעען זיי האבן זיך גוט גוט פארפאטשקעט מיט די אלע שטותים. געקומען דא איין יצחק שטערן האט אנגעדרייט אלע רבנים. שטעל דיר פאר סרול האגער המצרי גייט זיין א גרויסער רבי, זיין טאטע מאכט צו די אויגן, גייט ער ווערן דער גרויסער רבי.

ווער פירט אידישקייט? איין קראנקער שטער. אזוי זעהן מיר אונז אויס. סאו היינט דארף מען שוין נישט מורא האבן פאר יום כיפור שחל בו בשבת. איך מיין אז מאיר מאיערס האלט שוין נישט מען דארף מיך הרג'ענען. אה, איך מיין ער האלט שוין נישט אזוי. עניוועי, ס'קען זיין ער וועט מיך נאך אריינרופן אמאל דאווענען אין בעלז אויכעט, אבער איך וועל נישט גיין ווייל מען האט דארט מאַנס געווען א קינד און קודם דארף דורכגיין א לאו סוט זאלן באצאלן אפאר מיליאן דאלער. ווייל איך האב געטענה'ט די מקווה האט געדארפט זיין אייביג צוגעשפארט און ס'האט געדארפט זיין אייביג מיט שומרים. יעצט וואס כ'האב געוואלט זאגן איז, ברוך השם ס'איז דורך די ראש השנה דער יום כיפור, ביז יעצט איז ברוך השם געווען א זייער א אפגעהיטענער יום טוב, באקום קאלס פון די גאנצע וועלט, און נישט מיינע, פון די גאנצע וועלט, כ'האב באקומען א קאל פון א שול, זיי ווילן נישט מ'זאל זאגן זייער נאמען, ס'איז געקומען איינער דאווענען, און זיי האבן נישט, ער האט אהער געשריגן איך בין נישט קיין פעדעפייל, האבן זיי געזאגט אזוי, ביי אונז איז דא א צעטל מ'מוז זיך מעלדן צוויי טעג פריער, היינט איז מיר שוין נישט אינטערעסאנט צו ביסט א פעדעפייל צו נישט, אין די שול קענסטו נישט דאווענען. גענומען די פאליס מען האט אים ארויס געווארפן עס איז איבעראל דא פאליס כדי עס זאל נישט ארויס קומען אן אומגליק ווייסטו וואס ארויס פון דא און גיי דיר ווייטער און זיי האבן אים ארויס געווארפן אזוי דארף זיין אזוי האט געדארפט זיין אלע יארן נאר ביי די ארטאדאקסן ביי אונז האלט מען נאך די אלע חזירים מען ווייסט ווער זיי זענען מען האט רחמנות ער וועט נישט האבן ווי צו דאווענען נישט האבן ווי צו דאווענען סאו איך וויל זאגן פארן עולם עס זעט זיך מען לייגט אריין כח ארבעט עס איז שוין ברוך השם ס'גייט זייער שטיל דורך אלעס האבן מיר נישט קיין ערנסטע קאמפלעינטס. און אזוי וואלט געדארפט זיין אלע יארן, און ווי איז דען ביי אונז געווען? סאו די רבנים טוישן שוין אביסל דעם טאן, ס'האט מיך געטראפן היינט א רב פערסענעל, האט מיר אנגעהויבן מסביר צו זיין, ער האט נישט געמיינט, און מען דארף זיך איבערבעטן, און די חתם סופר האט אויך געזאגט בחניני בחניני, ער האט געגעבן עפעס א הסכמה אויף איינע פון די ספרים, און דעמאלט האט זיך אויסגעוויזן אז יענער איז געווען א לינקער. פארשטייסט וואס ער וויל? ער וויל איך זאל געבן א צעטל אז זיי זענען געווען גערעכט, בחנינא בחנינא, איך בעט זיי איבער. זאג איך דעם איד, זאג מיר, איר מיינט איך האב געגעסן ווילדע שוועמל דעם ראש השנה? יענער מענטש ר' שלמה אהרן קעלנער האט נעבעך געוואלט פראטעקטן זיינס א משפחה, ער איז געגאנגען די משה. א וואס א מסור, מען האט געהאט קאנעקשענס ביים די עי ביי טשארלס היינס און ער האט אים גאר איינגעזעצט און יעצט ווערט מען געוואויר ס'איז געווען שקר די גאנצע זאך, זיי האבן אים די גאנצע צייט געבעטן העי זאג נאר אז דו האסט עפעס יא געאפערט ס'האט אויסגעזען, זאגט ער נא נא נא נא נא איך גיי נישט זאגן קיין ליגנט, אין סוף איז געווען יעצט האט מען זיין לויער אינטערוויוט, דער לויער איז דאך נישט פון דא ער איז פון איילענד, מען האט אים אינטערוויוט אין איילענד, מען האט געזאגט אויף אייריש איך ווייס נישט וואסערע שפראך מען רעדט דארט, האט ער געזאגט א דרשה. אין אלע צייטונגען אין אלע טעלעוויזיעס איז עס דא, איבעראל, ווי קעראפטעד אמעריקע איז, ס'דאך שוין אנבעליוועבל, מ'נעמט א אינעסענט מענטש און מ'הייסט אים נאך ער זאל מודה מודה זיין אויף זאכן וואס ער האט נישט געטוהן, זאג איך פאר דעם רב דו ביסט משוגע, איך זאל דיר מודה זיין? איך האב עפעס געטוהן דא ראנג? בחורים זענען געקומען וויינען אז די מלמדים ציען אראפ די הויזן, און אין יעדע מקווה האט מען זיי געשטופט פון אונטן און געשלעפט פון פארנט. איך זאל נאך מודה זיין? עטס זענטס משוגע? פארוואס? ווייל ס'קען עטס קענטס נישט ארויסגיין מיט א לאס? עטס גייטס ארויסגיין דא מיט א לאס? יעצט איז געשטארבן א איד, איך וויל נישט זאגן דעם נאמען, ער איז שוין א שוכן עפר, חזקאל שמש איז אריין געקומען אין שול פירע פארטאגס, כהאב געטראפן אויף דילענסי קארנער באוערי דעם איד, ער איז א שוחט! האט ער געוויינט, כהאב געמיינט כוועל טרעפן, כוויל נישט זאגן וואסערע נאמען ער האט געזאגט, ווייל יענער איז שוין היינט א וואוילער אינגערמאן, ער איז געווען א מענטש וואס איז ארומגעלאפן, זאגט ער, כ'האב געמיינט כ'וועל יענעם טרעפן דארט, כ'האב געטראפן דעם איד! און אויף זיין זון איז דא א פרוי וואס זי זאגט אז זי איז פון אים מעוברת, זי האט געהאט א קינד פון אים, און איך הייס זי זאל אים סוען פאר א DNA, און זי וויל נישט ווייל די רבנים זאגן ס'עט זיין א ודאי ממזר, יעצט ווייס איך ס'א חזיריי דא געווען, כ'וועל עס זאגן, כ'האב טאקע געהאט א טעות, איך בין מודה ומתוודה. איי מעיד א מיסטעיק, די מיסטעיק איז נישט געווען איך האב מיך געשלאגן, ווייל אפילו ווען איך ווייס ווען ס'קאסט וואס ס'האט געקאסט וואלט איך ווען מיך געגאנגען שלאגן, מ'קען נישט לאזן כלל ישראל הפקר, נאר איין זאך, כ'האב נישט געגלייבט אז די רבנים זענען די גרעסטע זנאים פון די שטאט, כ'האב געמיינט מ'עט טרעפן דעם, יענעם, איך וועל נישט זאגן קיין נעמען, אבער די רבנים זאלן זיין די גרעסטע חזירים? און זיי זאלן עס בעק? איי דידנט בעליוו דיס. זאג איך יעצט דעם רב, וואס ווילסטו, איך זאל דיר נאך געבן א צעטל וואך מיני איך האב געמאכט א טעות? עטס עס געבן צעטלעך, און טאמער עטס עס נישט געבן, איך האלט ביים ארויסגעבן יעצט א בוך, כ'האב ענק געזאגט, קומען קערצערע שיעורים דעם ווינטער, ווייל איך בין פארנומען אין שרייבן א בוך, פראפעשענעל, וועט זיין א בעסט סעלער אין בארנס און נאבלס, מיט פיקטשערס פון יעדן רב דעם חזיר וואס ער האט דארט אונטערגעשריבן, און אויכעט אפאר וואס האבן נישט אונטערגעשריבן. עס גייט זיין דא א מעידזשער מלחמה, ס'גייט זיין באשריבן, מ'עט עס ליינען און ס'עט בלייבן ביז משיח קומט עט מען ליינען וואס די מלחמה איז געווען דא, און אז טאמער ס'עט זיך נאכאמאל חלילה איינברעכן א פירצה, עט מען וויסן מען דארף זיך שלאגן ביקאוז דעטס די אנלי וועי אוט. נא נא נא נא איך גיי נישט זאגן בחניני בחניני אז דער'ס נאו ריזען פאר איט, איך האב נאכנישט געגעסן ווילדע שוועמל. קיצור, ס'איז געווען אמאל בן גוריון איז געגאנגען אין די גאס און א מענטש האט זיך אויסגעגליטשט האט ער אים געכאפט פאר ער איז אראפגעפאלן און ער האט זיך נישט צובראכן דעם קאפ. פרעגט ער, דער וואס האט געדארפט אראפפאלן פרעגט דעם בן גוריון, ער האט נישט געוואוסט ווער דאס איז, פרעגט ער, וואס קען איך דיר צוריק טון? זאגט ער אז איך בין בן גוריון, איך לויף די אנדערע וואך פאר צו ווערן ראש ממשלה, בעט איך דיך זאלסט וואוטן פאר מיר. זאגט ער, נא נא נא, דו האסט א טעות, דו האסט דאך מיך אפגעהאלטן, איך בין נישט געפאלן אויפן קאפ, ווען איך פאל אויפן קאפ וואלט איך געוואוט פאר דיר, איך בין דאך נישט געפאלן אויפן קאפ, דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? זאג איך דעם רב דאס זעלבע, איך בין נישט געפאלן אויפן קאפ ברוך השם. משוגע מטורף וואס זיי ווילן דא, זיי ווילן נאך ארויסקריכן שיין, עטס גייטס נישט ארויסקריכן שיין, יעדן טאג איז דא נאך מעשיות אויף די רבנים, און יעדן טאג ווערט נתאמת נאך מעשיות אויף שוחטים מיט מורה הוראות, עטס גייטס פון דא שיין נישט ארויסקריכן, גייטס ארויסקריכן ביטערליך, יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז כ'האב געהערט זאגן אז די בעלזער פאלגן מיך, זיי האבן געמאכט אין די ישיבה אז יעדער בחור האט א מענטש וואס ער קען זיך צו אים קומען אויסרעדן. איז דאס א מורא'דיגע זאך, איך הער זאגן אז ס'ארבעט גוט, ס'איז אינגאנצן אלט אפאר וואך און ס'ארבעט, ס'איז געווען יעצט. עיב דזשארדזש האט געוואלט מנשק זיין א פרוי אן ADA. און זי האט זיך געשעמט עס צו פארציילן, האט זי עס פארציילט פאר א פרענד, און די ADA פרענד האט עס פארציילט פאר א צווייטן און פאר א דריטן, זיי האבן עס געוואלט באהאלטן, און אונז האבן מיר אינסייד מענטשן אין ADA's אפיס און זיי האבן עס אונז געליעקט, און ס'איז ארויס אין די צייטונג, ס'איז שוין געווען איבעראל, און עיב דזשארדזש איז פינישד, ער איז ארויס, זי וויל אים נאר נישט סוען ווייל. פארעווער, פאר פערסאנעל ריזענס, אבער איך זאג ענק נאכאמאל מען מוז האבן צו וועם צו רעדן, איך האלט אז אלע ישיבות זאלן עס מאכן יעצט, ארייננעמען ספעשל מענטשן וואס מען זאל האבן מיט וועם צו רעדן, איינער לויפט נאך, איינער גראבט נאך דיר, איינער איז משוגע נאך דיר, אלעס דארף מען האבן יעצט. כ'האב ענק געזאגט, דער רבי זכרונו לברכה, דער סאטמאר רב, פלעגט זאגן פאר רבי יאסל אשכנזי'ן אז די געגאנבעטע געלטער וואס ער האט פון די אתרוגים מ'האט זיך סתם אפגעגאנבעט געלט איז ביז מקיץ האלט עס אן האט אים די רבי נישט געגעבן קיין עליה ביז מקיץ פרשת וישב האט ער אים אויסגעלאזט ויהי יוסף יפי תואר ויפי מראה. רבותי די כפרות אומזין, די נבילה און טרייפע פלייש אומזין אויף אונזערע טישן איך ווייס נישט ביז ווען. ביזן זומער. איך בעט יעדן איינעם אז מען גייט קויפן טשיקן זאל מען גיין צום שוחט אין ראטשעסטער אויב עס איז דא א שחיטה און דארט זאל מען קויפן. און טאמער דארפסטו קויפן מן השוק פון די שעלף זאלסטו וויסן ס'איז א ספק השקול, צו דאס איז נישט פון די נבילה'דיגע כפרות. ס'האבן זיך געדרייט אזויפיל נבילה'דיגע כפרות אז ס'איז ממש א שרעק. יעצט וועגן די אתרוגים האב איך אים געוואלט זאגן אזוי. די יאר טאר מען נישט קויפן ארץ ישראל'דיגע אתרוגים, איך בין באלד מבאר באריכות אז דער חזון איש האט געהאלטן אפילו עס איז געוואקסן פאר ראש השנה מ'האט צוגעקומען נאך ראש השנה דעמאלטס איז חל דערויף די חיוב שמיטה ממילא דארף מען קויפן אדער פון מאראקא אדער פון איטאליע אדער די אין קאליפארניע, הגם איך האב געזאגט אינמיטן זומער אז מען טאר לכתחילה נישט קויפן די אלע אתרוגים פון מאראקא ווייל אידן זענען זיך מוסר נפש דארטן אויף צו געבן הכשר זיי שטעלן זיך איין זייער לעבן. אזוי ווי דער טייטל וואלט זיך אהערגעשטעלט צו מאכן כשר'ע מאשרומס, אבער למעשה דאס יאר איז שמיטה און מען דארף זייער וואטשן, איך רעד מער אריכות שפעטער, עטס וועטס אויסהערן, אבער כ'וויל ענק זאגן איין זאך, דער פרייז פאר אן אתרוג, כ'וועל ענק געבן די דאס, א פרייז פאר אן אתרוג איז פֿינף הונדערט דאלער, דאס מוז מען באצאלן, פאר א לולב און פאר אן אתרוג פייוו הונדרעט דאלערס, יעצט וועל איך ענק זאגן וואס מען טוט, מען נעמט די פֿינף הונדערט דאלער מען לייגט עס אריין. אין די טאש אריין און נאכדעם גייט מען ארויס ערב יום טוב מ'דארף נישט פארדעם קויפן, איך וויל אייך זאגן דאס וואס דו זעסט בחזקת, בוודאי בלתי מורכב אונז פארלאמער זיך, ס'דא תשובות, ס'דא פון ישמח משה פון אש משה אז א מורכב'יגע ס'איז כשר, ווייל ווען נישט האבן מיר נישט קיין כשר'ע אתרוגים, ס'איז דאך אלץ נאריש, איך מיין. ס'דא היינט, איך בין געווען יארן צוריק אין מאראקא, האט מען געוויזן, מען געט אזאלכע נידלס, ס'בלייבט נישט קיין צייכן. אינעם מעדיקל פיעלד איז אויך אזוי דא, מ'האט אמאל געמאכט אן אפערעישן ס'איז געבליבן א צייכן, היינט קען מען עס מאכן אזוי ס'זאל נישט בלייבן א צייכן. די אלע גוים טוען דאס און מ'זאגט אז אין מאראקא וואקסט עס הפקר, איך וויל אייך עפעס זאגן, שטח הפקר איז נישט דא. איינער אוינט עס און איינער טוט עס באפלאנצן ווייל ס'ליגט אין דעם מיליאנס אוו דאלערס. סא אונז קען מען נישט צוריק דרייען דעם זייגער, אונז האט דער אייבישטער אראפגעשיקט אין א מעמד און מצב וואס די גוים און די גויטעס גייען אויפגעקנעפלט אינגאנצן און אונז מוז מיר דאס טאלערירן און דינען דעם אייבישטן, און מ'האט אונז אויך געשיקט אין אזא צייט וואס ס'איז נישט דא קיין הונדערט פראצענט נישט קיין מורכב. ס'איז פארפאלן, וואס זאל מען טון? אלעס איז היינט מורכב. סאך קינדער ווערן געבוירן מורכבים, מען נעמט פון דא זאמען, מען נעמט פון דארט, מען נעמט אייער, מען טוט, מען מאכט, הער אויס,, אזוי ווי אונז פירן מיר זיך צום אייבערשטן, אזוי פירט זיך דער אייבערשטער מיט זיינע זאכן, ס'איז איין פעני נישט ווערט, בחזקת בוודאי די וועלט איז מורכב, און איך דערצייל ענק א מעשה, ווען איך בין געווען א אינגערמאן, דאס האט מיך קאלט געמאכט, יא, כ'האב געקויפט אן אתרוג, כ'האב געהאט חתונה געלט אפאר הונדערט דאלער, כ'האב געזאגט פינף הונדערט דאלער שפענד איך פאר אן אתרוג, פיין נאו פראבלעם, כ'גיי אריין צום סוחר, ער קוקט מיך אן, ער זעט איך בין א ניולי וועד, ער זעט איך האב נאך נישט געארבעט פארן דאלער, זאגט ער דאס איז פינף הונדערט דאלער, גיי איך צו רבי שמחה חיים מנשה צום סאטמארע דיין, און איך זאג אים, איך וויל אייך פרעגן עפעס, ווי איז דער אתרוג כשר צו נישט, ווייזט ער מיר אז ער איז א חסר, אינגאנצן א חסר דארטן ביי די עוקץ ער איז א חסר, גיי איך צוריק צו דעם איד און איך זאג אים איר זאלט וויסן די דיין האט געזאגט ס'איז חסר, גייט און לייגט עס צוריק אין די שמאטע וואס ער האט געהאט, דעמאלטס האט ער נאך נישט געהאט די. מאדערענע מין ספאנדזש, געהאט די אלטע, בקיצור די צמר גפן, בקיצור ער לייגט עס אריין, זאג איך אים כ'פארשטיי נישט א דיין האט געפסקנט ס'איז חסר גייט איר עס פארקויפן? זאגט ער לאמיר דיר זאגן דיר האט מען אזוי געפסקנט ס'וועט קומען אן אנדערער וואס מ'וועט אים אנדערש פסק'נען אדער ער וועט נישט גיין פרעגן און איך פארקויף מאך איך פֿינף הונדערט דאלער האב איך דעמאלטס געזעהן וואסערא ציגאנער ביזנעס דאס איז על כל פנים וויל איך ענק זאגן מ'רעדט דא פון פֿינף הונדערט דאלער לייגט מען אוועק מ'גייט קויפן יעצט א לולב און אן אתרוג צוויי נאו פראבלעם. דאס איז שוין אריינגערעכנט די הדסים און די ערבות אויך, כ'מיין צפת, צפת'ער אליינס, או, אז עטס קויפט צפת'ער הדסים איז גוט פאר מיר, ווייל איך גיי דאך דארטן ליגן אי"ה נאך הונדערט און צוואנציג יאר האב איך געקויפט קרקע אין צפת, עניוועי איך וויל האבן צפת'ער הדסים, ס'וועט זיין א מחיה, מען לייגט שטעקעלעך פאר א נפטר ער זאל זיך קענען אויפהייבן נאכדעם וואס עס וועט זיין תחיית המתים, צו ווייזן אז מען גלייבט אין תחיית המתים, מיר וועט מען לייגן צפת'ער הדסים, עניוועי, למעשה וויל איך ענק זאגן, נאכדעם וועט איר גיין ערב יום טוב אדער א טאג פאר ערב יום טוב קומען ליובאוויטשער בחורים וואס ווילן זיך אויסצאלן די שפעזן, זיי קומען פון מאראקא, זיי קומען פון ארץ ישראל, איר קענט קויפן, ווען איר זענט נאר אביסל א מבין, אויף אן אתרוג קענט איר קויפן, אן אתרוג וואס מען נעמט פיר פינעף זעקס זיבן הונדערט דאלער קענט איר קויפן פאר צען דאלער, איך קויף אלע יארן אזוי. צאל נישט מער איין פעני ווי פון צען ביז פופצן דאלער אן אתרוג, נאכדעם קומט נאך צו די די לולב, נאך צען פופצן דאלער, נאכדעם קומט צו די הדסים און די ערבות, נאך צוואנציג פינף און צוואנציג דאלער, די באטעם ליין איז פאר פופציג דאלער ביסטו א קעניג, האסט דאך יעצט א סורפלאס פון נאך פֿיר הונדערט און פֿופֿציק דאלער, וואס טוסטו דערמיט? דאס וועסטו טון וואס שטייט אין שולחן ערוך, אז מ'איז מחיוב משמח צו זיין די הארץ פון די ווייב, מיט די קינדער, מען זאל זיי קויפן שיינע קליידער, גוטע עסנס, און מען זאל אויכעט געבן פאר אן אלמנה און פארן יתום, ד' משלי, ד' שלך, און דאס איז וואס מען זאל טון מיטן געלט, סעיוו די געלט און טו דערמיט מצוות, אלע אתרוגים זענען מורכב און אן א מורכב וועט מען זיך מוזן פארלאזן אז ס'איז כשר, און אלע כפרות זענען עניוועי טרייף א גאנץ יאר, אלע פליישן. ווייל דו ווייסט שוין נישט ווי וואס ווער און ווען. אז דו ווילסט האבן כשר'ס גיי צו דארט ווי מ'שעכט, כ'ווייס ס'איז דא אין אפסטעיט איז דא, צו אין אנדערע פלעצער, אדער אז ס'איז דא השגחה קען ער זאגן מ'האט יעצט גע'שחט'ן דאס פלייש, ס'איז דא אין קרית יואל איז דא בית השחיטה, כ'ווייס נישט צו מ'לאט אריין, מיך לאט מען נישט אריין, קען זיין ענק וועט מען יא אריינלאזן. נאכדעם איז דא דער קאון דער בוטשער, ס'איז דא אנדערע, איך מיין נישט קיינעם עדווערטייזן, אבער ווען איר קויפט אויף די שעלף זאלט איר וויסן דאס איז פון די כפרות, ס'איז געווען שוין לאנג טויט, ס'איז דא ווידיאוס, מענטשן זענען ארומגעגאנגען, פיטא האט עס געזען, און קיינער גייט נישט פארלירן קיין געלט, מען האקט אויף דעם קאפ, מען קלינט עס אפ און ס'איז גוט. נישט דא קיין טראפ כשר פלייש, כ'ווייס נישט ביז ווען. און אלע אתרוגים איז ווערט צען דאלער, פופצן דאלער איז שוין דאס בעסטע. נאכדעם אז דו ווילסט נאך זיין א שיינער איד, כ'האב דא אפאר גבירים. א איד האט געגעבן פינף הונדערט טויזנט דאלער ווייל מ'האט אים איינגערעדט ס'איז דעם צאנזער רב'ס א ספר תורה, כ'הער גאר זאגן ס'איז אינגאנצן נישטא, צאנז נאכנישט געווען, ס'האט געדארפט אנקומען. גיי צו צו אזעלכע אידן וואס זיי געבן אויס גרויס געלט, גיי צו צו זאלי קאן, צו רבי אהרן, און גיי צו און זאג, טו מיר א טובה, א מתנה על מנת להחזיר, איין שאקל, ביסט אזא צדיק פונקט ווי רבי אהרן, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? געב נישט אויס דאס געלט פאר גניבה גזילה בלאף פעיק פאוני פראוד, זיי זאגן סקומט פון דא, סקומט פון ערגעץ אנדערש, קלויזענבארגער רב האט אמאל אויפגעשניטן די אלע. אתרוגים וואס איז געקומען פון מאראקא האט ער געוויזן ס'האט אפילו נישט די זאמען אזוי ווי ס'שטייט אין שלחן ערוך, אויף דעם וואלט מען שוין געקענט זיך אביסל דינגען ווייל יעדע לאנד וואקסט אנדערש, קענסט זען וואדערמעלאן האט פיר פינעף מינים וויאזוי ס'וואקסט, אויף דעם וואלט איך מיך שוין געקענט, איך קען מיך נישט דינגען מיט אזא גרויסן גאון ווי דער קלויזענבארגער רב אבער על כל פנים מען וואלט שוין געקענט זאגן עפעס א שטיקל זאך פארוואס ס'זאל יא זיין כשר כאטשיג אין שלחן ערוך שטייט אז ס'דארף זיין אנדערש די זאמען אבער למעשה איך גיי מיך נישט מיט אים קריגן, וויאזוי האט ער געזאגט? האט ער געזאגט אזוי אז די אתרוגים זענען בענענעס און די מקוואות זענען וואנעס במילא קומט זעט דער דור אזוי אויס ווייל די מקוואות זענען אויך נישט כשר, נישט גענוג כשר געווען און מען טוט היינט אין דעם אבער מען טוט נישט גענוג און מען קען נישט גענוג אויפטון באט עניוועי דאס איז די גאנצע זאך סא גייסטו אויסגעבן יעצט פאר א בענענע גייסטו אויסגעבן אזויפיל געלט א בענענע קאסט פופציג צענט א פיס אדער א דאלער רבותי לאזט'ס ענק נישט פאפן. די אלע הכשרים וואס מען זאגט ענק דאס איז ליגנט, ס'איז קיינער נישט געווען ווען מען האט עס איינגעפלאנצט, ס'איז קיינער נישט געזעסן אין מאראקא וואכן חדשים, זיי פלעגן פארן די סוחרים פלעגן זיצן דארט צוויי דריי חדשים, אבער נישט צו קוקן דאס איינפלאנצן, זיי פלעגן אראפשניידן, און דארט ווי זיי האבן געזען ס'איז נקי מכל דאס האבן זיי זיך אוועקגעלייגט, און פאר דעם האבן זיי גענומען נאך דעם טויזנט דאלער ביי די גרויסע רבנים. באט לאזט זיך אפ מיט די אלע בלאף, ס'איז בלאף, שקר שבשקר, והא ראיה האט ער אז די אתרוגים האט מען נישט געוואטשט, זאל איך ענק ברענגען א ראיה? און איינער זאל מיך אפווענדן, ס'איז געווען א איד טייטלבוים איז געגאנגען מאכן מאשרומס, געגאנגען זעהן ס'זאל זיין כשר, וואס איז געשעהן? מ'האט אים געשאסן! כ'האב נישט געזעהן אז אין מאראקא זאל מען שיסן א איד, אראבער, די אייסיס ווילן אונז אפהאקן די קעפ. פארוואס האט מען קיינעם נישט געהארגעט? דער תירוץ איז ס'קיינעם נישט דארט געווען. ס'איז א גוטע ראיה, הא? פרעגטס עס אפ. עניוועי, ס'איז סארקעסטיקלי, אבער רבותי, דאונט געט קעריד אוועי. עספעשעלי די נוליוועדס, די וואס האבן נאכנישט געארבעט פאר א דאלער, זאלן אלץ געדענקען, דו דארפסט האבן דאס געלט פארן רענט, ווייל דער לענדלארד וואס ער נעמט, סעקשן עיט, צוויי טויזנט דאלער אויף דיין נאמען, גנב'ט דאך נאך ביי דיר נאך א טויזענטער, סאו פון ווי גייסטו דאס קענען באצאלן? ס'איז במילא וואטש וואס איט איז, דאונט געט קעריד אוועי. געדענקט ווען איך האב געפירט א מערכה דאס פלייש איז טרייף און יעדער האט געלאכט? היינט איז שוין יעדער מודה. די זעלבע דא אויכעט. איך וויל ענק זאגן איין זאך, אתרוגים זענען גארנישט, ס'איז בוודאי בחזקת מורכב, און באצאלטס נישט איין פעני מער וויפיל שטייט אין שולחן ערוך, נעם א אתרוג, ס'זאל זיין א שיינער גידול, ס'זאל נישט האבן צופיל בלאט פלעקן, און מ'זאל וואטשן ס'זאל נישט זיין שווארצע פלעקן, מ'זאל וואטשן אז ס'זאל זיין פון אויבן זאל עס זיין נקי, און דעטס איט. איך זאג אייך כ'בין יעצט געווען קוקן אתרוגים און ממש נתפעל געווארן, פאר צען דאלער קען איך יעצט האבן א כשר'ן אתרוג וואס זאל זיין זייער כשר, פון ווי ס'קומט איטס נאט מיי ביזנעס, דו וועסט עס נעמען, דו וועסט באצאלן וויפיל מ'ברויך, און וועסטו האבן א שטיקל פאן פאר דיינע קינדער און פאר דיין ווייב, דערס נאטינג ראנג. עס איז שמחת יום טוב, יעצט שטייט מען זאל טרינקען וויין, ס'איז דא א חברה וואס קויפט זיך א מצוה יעדן פאר יום טוב, עס א מצוה צו טרינקען וויין און עסן בהמה פלייש, איך וועל אייך זאגן דעם אמת, כ'וואלט אויך געגעסן בהמה פלייש, געב מיר א שטיקל כשר, ס'איז נישט דא, יעדער וויל עסן כשר, ס'שטייט אבער אין שלחן ערוך עס מוז זיין כשר, נישט סתם בהמה פלייש, אנישט קענסטו גיין אין מעקדאנעלדס אויך, און וויין האב איך ענק געזאגט זאלט עטס שטיין אוועק דערפון, ווייל דו וועסט דיך צוגעוויינען.

כ'האב ענק שוין געזאגט, פאר דריי יאר צוריק האט מיר געוויזן א טאטע אז ער גייט מיט זיינע קינדער חול המועד'יגן און עפעס א סאטמארע בחור מיט א ברייטן הוט מיט אן אפגעפליקטע בארד האט נאכגעפיפן זיין מיידל, גייט ער צו וואס האסטו מיט מיין טאכטער וואס פייפסטו איר נאך, זאגט ער לאמיך דיר זאגן, איך בין א נושר, איך בין אן אויסגעשפיגענער, כ'קען נישט נאכלויפן נאך א פארטאריק און זיכער נישט נאך א שווארצע, סא לויף איך נאך נאך דיינס א טאכטער, זי איז דאך א אידיש קינד, זאגט ער לאמיך דיר עפעס זאגן, פאר יעדן טעפל איז דא א שטערצל, און זען איך וועל נאך טרעפן היינט דא איינע און איך וועל נאך קענען מיט איר גיין. יו העוו טו וואטש פאר יור טשילדרען, ווייל די נושרים מאכן נאך א פראבלעם, אויסער דעם וואס זיי זענען נושרים, ווילן כאפן אונזערע קינדער אויך. יעצט דער עיב דזשארדזש האט געזאגט אז דער טאמפסאן איז א סייקאופעט, א צוחישטע בריאה, ער קען נישט ראנען אן אפיס, און אזוי איז טאקע, און איך האף אז ער וועט אנהייבן צו פארשטיין אז די אלע וואס ער האט אריינגענומען די אידן, די פארפירן אים מורא'דיג. און ער גייט ער גייט האבן א דורכפאל, ווייל אונז האנדל מיר מיט גרויסע גאווערמענט עידזשענסיס אז מען זאל בודק זיין זיין אפיס. יעצט איך וויל ענק זאגן א זאך, ס'איז ס'האט מיך אפראוטשט צוויי גרויסע מענטשן וואס זענען הויכע פאזישאנס, זיי האבן מיר געזאגט אז זיי ווילן אז איך זאל זיי געבן אלע אינפארמעישאן ווען די איד און די צייטונג און די בלאט שרייבט קעגן אראבער, ווייל מען קוקט יעצט נאך יעדן איינעם ווער ס'איז ווי מען רופט עס העיט קריים. די אראבער שרייבן אז יעדער שרייבט אויף זיי שלעכטס, האב איך זיי געזאגט אזוי, איך האב מיך דאך געוואלט ארויסדרייען האב איך זיי געזאגט אזוי, אונז זעמיר נישט קעגן אראבער, ס'איז נישט אמת, און איך וועל דיר ברענגען א ראיה, האב איך זיי געזאגט קוק הער, ביי אונז איז דא א נטירה קרתא וואס זיי לויפן נאך נאך די אראבער, זיי פארן אויף איראן, וועסט נישט זען אין איראן זאל זיין א ביי זיי גערופענע נטירה קרתא וואס זאל נאכלויפן פאר. מדינת ישראל צי פאר אמעריקע, זיי האבן נישט די זאכן, אדער ווייל זיי קאנטראלירן עס שטערקער, אדער ווייל קיינער וויל נישט זיין אנדערש, זאג איך סא דו דארפסט דיך נישט זארגן, אונז ווערט דאס נישט געשען, סא וויל איך ענק זאגן רבותי איר ווייסט נישט, מען קוקט ענק נאך, מען זוכט זיך צרות אויף אונז, מען זוכט נאכדעם צו זאגן אז מען האט אונז אטאקירט ווייל אונז האמער געשריבן שלעכטס, איך וויל ווארענען די אלע צייטונגען, וואטש וואס עטס טוטס, וואטש וואס עטס שרייבטס, שפילטס ענק נישט ארום מיטן גוי, ווערט געברענגט אין די מדרש און אין די גמרא אז אם תאמר אין חכמה באדום אל תאמין, מיין נישט דער גוי איז נישט קלוג, דער גוי גייט דיך נאך רודף'ן, הערטס אויף מיט די אלע שטותים, אמאל איז געווען דער איד, דער בלאט, דער צייטונג מ'האט יעדן באשמוצט, זיי האבן מיך אויך באשמוצט פאר גארנישט, איך האב עס אויך געקענט טאהן, נאר איך וויל ענק עפעס זאגן, איך האב מיט ענק גארנישט, נישט דאס איז געווען מיין מלחמה, אבער דער אראבער וויל הרג'ענען אפאר אידן און ער וויל עס נוצן אז ווייל מען האט אים באשמוצט אין צייטונג, הערטס אויף מיט די זאכן. ס'איז מער נישט דאס אמעריקע וואס עטס האטס געמיינט, ס'איז קיינמאל נישט געווען וואס עטס האטס געמיינט, היינט איז עס זייער שטרענג קאנטראלירט. סאו טריי טו וואטש וואט יו אר דואינג. יעס, ס'איז דא א מורא'דיגע זאך, ניו יארק האט געמאכט יעצט א מורא'דיגע זאך, זיי לייגן אריין אין די טרעינס, אין אלע טרעינס גייט זיין ווידיאוס אין די פלאר און אין די זייט, ווייל זיי זאגן אז ס'איז דא. די אין די טרעינס ווען ס'איז ראש אוערס מען פושט זיך אריין אין די פרויען און מען כאפט זיי אן הינטן און פארנט און מען לייגט זיך די פיס צווישן זיי, ס'איז דא אריבער צוויי א האלב טויזנט קאמפלעינס און שטעל דיר פאר אין וועלכע ליין יעצט זאגן זיי אויס, הע וואס גייען זיי יעצט אונז פארציילן ס'העסט געדארפט זאגן דאס אפאר יאר צוריק, אין די נומבער פאור פייוו און סיקס זאגן זיי דא די מערסטע קאמפלעינס אוט אוו די טו ענד א העף טויזנט קאמפלעינס איז רוב קומט פון דארט ווייל ס'איז זייער געפאקט די טרעינס און ס'איז צו געפערליך. בקיצור, איז לייגן זיי יעצט צו, אריבער טויזנט קעמערעס הייבן זיי יעצט אן, און זיי גייען מאכן אז ס'זאל זיין זייער סעיף צו פארן מיט די טרעינס, סאו וויל איך זאגן פאר די אלע אונזערע אינגעלייט וואס זענען חזירים, יו שוד וואטש יור סטעפ, ס'גייט זיין נאו מאר הי סעד שי סעד, ס'גייט זיין אלעס אויף ווידיאו, ס'איז ממש א מחיה וואס וועלט ריקט זיך פאראויס. יעצט איז דא שוין צוויי פאבליק סקולס ווי מ ש, איינס א פאבליק סקול איינס א היי סקול, וואס מ'האט איינגעזעצט צוויי פרינציפעלס, איך דריי אן די גאנצע שטאט, אלע מאמעס און אלע טאטעס זאלן קומען אין קאורט, און זיי קומען ברוך השם, ווייל איך וויל ווייזן טאמפסאן וואסער א קאראפטעד סייקאופעט ער איז, ער האט צעדרייט, דא וועט ער נישט קענען זאגן ער לאזט ארויס וואקן אויף צוויי חדשים דזשעיל אזוי ווי ער האט געלאזט מאליקן וואקן, ער האט מען אים געהאט, אונז גיימיר אריינמישן די אטורני דזשענערל און די יו עס אטורני, אונז וויל מיר וויסן. וואט העפענד טו דעי אלע אידישע קעיס? יעצט קאלט מיך אפ א גרויסער סייקייטריסט, פרעגט מיך א קשיא, דו ווייסט אז עס איז דא א חקירה, וואס איז געקומען פריער, די טשיקן צו די עג? און ס'איז טייטש אזוי, אפילו אונז גלייבן דאך אז דער אייבערשטער האט באשאפן די אלע בהמות און חיות און עופות, יעצט האט ער באשאפן קודם אן איי און ס'איז געווארן א טשיקן, צי קודם איז געווען א טשיקן און נאכדעם האט עס געלייגט אן איי. פרעג איך דעם דאקטער למאי נפקא מינה? זאגט ער איך וויל דיר זאגן איך שרייב יעצט א בוק און איך וויל וויסן ס'איז דא אזויפיל און אזויפיל ראבייס פעדעפיילס און אזויפיל טיטשערס פעדעפיילס וואס איז געקומען פריער? זענען זיי געווארן פעדעפיילס האבן זיך געדרייט צופיל מיט קינדער צי ניין? זיי האבן שוין געהאט אן איטש און אן אורדזש. מאלעסטן קינדער, ממילא האבן זיי געזוכט אזא פרנסה. האב איך אים געפרעגט אזוי, זאג מיר, אויף די חקירה וואס איז געקומען פריער, א טשיקן אדער אן עג, ווייסטו שוין א סאלושען? זאגט ער, ניין, אין יער סיקסטין האנדרעט האט מען געהאלטן די עג, אין סעווענטין האנדרעט האט מען געהאלטן די טשיקן, און אזוי ווייטער. זאג איך אים, ווייסטו וואס, לאמיר גיין אזוי. אין יער טו טאוזענד פארטין האט מען געהאלטן אז זיי זענען געווארן חזירים ווייל זיי האבן צופיל זיך געדרייט צווישן קינדער, און אין טו טאוזענד פיפטין פאר אנדערע שרייבן פארקערט. דעטס איט. למאי נפקא מינה? איז דער אמת אז ס'נישט קיין נפקא מינה, אבער ס'איז שוין אנגעקומען זיך צו זיין א גאנצע מאוומענט אז ס'קען גאר זיין אז מ'טאר נישט זיין צו לאנג קיין מלמד, קען זיין מ'זעהט צופיל די קינדער, מיט אהער מיט אהין, און דא ווערט אים א קישוי אבר, דא דאס קינד סטרעטשט זיך מיט זאכן. האב איך אים געזאגט, איין זאך קען איך דיר יא זאגן, איך האב גערעדט אמאל צו א מלמד אין ארץ ישראל, פון די בעסטע מלמדים, ער געווען צען יאר א מלמד און ער האט אויפגעגעבן, האט מען אים געפרעגט פארוואס, האט ער געזאגט אז מ'איז צופיל מיט די קינדער באקומט מען א קינדערישן קאפ, כ'האב מורא כ'ווער בעיביש צוריק. און עס זעט אויס אז ס'העלפט צו דאס אז מ'איז לעבן קינדער. מ'זאל אזוי ווערן א שטיקל חזר א פעדעפייל. סא יעצט וועלן מיר צוריק קומען דא נאך אפאר וויכטיגע זאכן וועגן יום טוב, ס'גייט קומען מקווה'ס, די מקווה'ס גייט זיין אפן, מ'גייט גיין פארן זיצן אין די סוכה און נאכן זיצן אין די סוכה און די אלע זאכן, זאלט וויסן רבותי לאזטס נישט די קינדער גיין אין מקווה, און נאכדעם זאלט עטס וויסן נאך א זאך, איך האב ענק שוין געזאגט, מען קומט צו משפחות צו פעמיליס, ס'איז זייער נישט געזונט, קומען פרעמדע מענטשן, פרעמדע קינדער. סוכות איז נאך ארגער, פארוואס? ווייל סוכות שלאפסטו אין די סוכה. פאר צוויי יאר און פאראיאר איז געווען עטליכע קעיסעס וואס בחורים זאגן מ'האט זיי אריינגערופן אין די סוכה, נאר היינט ווייסט שוין יעדער בחור זיך צו וואטשן, ניין אראוויעדע איך גיי נישט שלאפן כ'זאג אראוויעדע איך שלאף אין די סוכה, אויב איך נישט שלאפן אין די סוכה שלאף איך אינדערהיים. רבותי די סוכה ווי גרויס און ווי הייליג זי איז, איז איין שטיק פלאם פייער, די אושפיזין קומען דארט וויזיטן, אבער דארט קומען אויכעט וויזיטן די. פעדעפיילס די חזירים סא דארף מען זייער וואטשן, מען רופט אריין אלטע אידן רופן יונגע בחור'לעך קום שלאפן צו מיר כ'האב מורא, ער ברויך דיך נישט האבן ער ברויך סעקס, און וואטש וואס דו טוסט. יעצט כ'האב ענק אויך געזאגט אמאל וועגן די תקופה, מען טאר נישט לאזן משקה מגולה, ס'איז א גאנצע אריכות כ'האב גערעדט דערפון זייער לאנג. יעצט די יאר געפאלט זיך די תקופה פון תשרי י"ג תשרי, דאס איז דעם דינסטאג דעם זיבעטן אקטאבער, קען זיין דער שיעור עט שוין ארויף גיין נאכדעם, אבער על כל פנים פיר אזייגער נאכמיטאג אין די תקופה לאזט מען נישט קיין שום משקין מגולין, טאמער יא לייגט מען אריין אן אייזן און דאס איז עס מציל. ס'דא אסאך זענען מיקל אפילו די הויז האט אייזן, נעגל איז אויך שוין גוט. כ'האב נאר, איך רעד נאר דערפון פשוט מען זאל וויסן פון אזא זאך. יעצט, כ'האב ענק געוואלט זאגן נאך א טעם פארוואס ס'איז נישט גוט צו נעמען ארץ ישראל'דיגע אתרוגים. ווייל ס'דא אן איסור ארויסצוטראגן פירות שמיטה אויף חוץ לארץ, און דער וואס ס'טראגט עס ארויס איז גלייך אז מ'זאל עס נישט קויפן, אזוי שטייט אין שולחן ערוך, פתחי תשובה ברענגט עס אין סעיף קטן י"ד, און נאכדעם דארף מען וויסן אז איינער פארט ארויס פון ארץ ישראל און ער טראגט עס ארויס זאל ער אבאכט געבן אז ער זאל. נישט מזלזל זיין דערין ווייל מ'טאר נישט אוועק ווארפן אפילו די שאלעך, ממילא איז זיכער גוט אז אן אתרוג זאלסטו זיכער נישט טאטשן, אונז וואוינמיר אין חוץ לארץ, לאמיר אונז היטן אלע מצוות וואס ס'פעלט אונז אויס דא אין חוץ לארץ. יעצט, כ'האב געוואלט נאר אויסלאזן מיט א מורא'דיגן מדרש, דער מדרש זאגט אויפן פסוק קוה אל ה' חזק ואמץ לבך וקוה אל ה', זאגט דער מדרש קוה קויתי ה' זה שאמר הכתוב, ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה קוינו לו ויושיענו. אין ביד ישראל, אידן האבן גארנישט אלא קיווי נאר צו האפן צום אייבערשטן, וכדאי שיגאלו בשכר הקיווי, און דער אייבערשטער וועט זיי אויסלייזן אינעם שכר פון דעם וואס זיי האפן צום אייבערשטן, כן הוא אומר און אזוי שטייט טוב ה' לקוויו. שמא תאמר, אפשר עסטו זאגן עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לא נושענו, ס'איז שוין דורך די שניט, ס'איז שוין דורך די זומער און מ'איז נאכנישט געהאלפן געווארן, זאגט ער די פסוק קוה אל השם חזק ואמץ לבך וקוה אל השם לא נושעתם, זענטס ווידער נישט געהאלפן געווארן קוו זאלט עטס ווידער האפן ושובו וקוו און נאכאמאל האפן, אזוי זאגט דער מדרש תהלים פס א אויף קפיטל מ', אף לא פעלו עוולה בדרכיו הלכו, אין האף. נוגע בהם, למה? די צארן פונעם אייבערשטן עט חלילה נישט אנקומען צו ענק, פארוואס? כי לא פעלו עוולה, ווייל עטס האטס נישט געטון קיין עוולה, סאו אף מיינט מען די צארן פון אייבערשטן, לא פעלו עט נישט אנקומען צו ענק, פארוואס? ווייל לא פעלו עוולה. אלא הלכו בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, נאר זיי זענען געגאנגען אין די וועגן פונעם אייבערשטן. דאס שטייט אין קאפיטל אין מדרש תהלים קאפיטל קי"ח. ס'קומט יעצט א מורא'דיגע שמיטה יאר, דער אייבישטער וויל זען וויפיל מען פארלאזט זיך אויף אים, און לאמיר איינהאלטן שמיטה אזוי ווי עס דארף צו זיין, אבער כ'האב ענק שוין געזאגט איינמאל, כ'על עס איבערזאגן נאכאמאל, אז טאמער גייט מען ליידיג איז עס דאס ארגסטע וואס קען זיין, איך ווייס, איך בין געווען א יונגל, געדענק איך האב געדאוונט אין ריסקעוו, דארטן אין סיגעל סטריט, און. ס'איז געקומען קוממיות'ער רב שנארן, און דער ריסקעווער רב ס'געווען כ'מיין, ס'געווען תשנ"ג, תשנ"ד שמיטה, פאר שמיטה, האט ריסקעווער רב געזאגט ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו, דער אייבערשטער וועט אונז ברענגען אויפגעשטעלטערהייט אין לאנד, האט ער געטייטשט קוממיות דורך די שטאט קוממיות ווייל זיי היטן אפ שמיטה. איי וואס איז געשען? פארוואס איז משיח נישט געקומען? וואס האט ער אונז נישט אויסגעלייזט?

ווען ס'קומט שמיטה, ליידיג גיין איז די ארגסטע זאך. ער זאגט וועגן חברה האלט נישט ביים גיין אין כולל אויף א יאר, און זיי האלטן נישט ביים זעצן זיך לערנען. האט ער געטענה'ט אז דעמאלטס זאל מען בויען דאס לאנד, מען זאל בויען דירות, מען זאל צובויען אין יעדן הויז, פעלט דאך אויס שיינע זאכן, מען זאל בויען די כבישים, די ראודס, מיט אלעם. און ווייל ער האט געגעבן אזאלכע גוטע עצות, האט מען אים געלייגט אין חרם, ווייל די ירושלימ'ער אידן זענען געווען. געוואוינט נישט צו ארבעטן. ס'האט איינער געזאגט אמאל א גוט ווארט, ביי רבי יוסף חיים זאנענפעלד'ס לווי' האט מען געמאכט א ביטול מלאכה, מ'האט עס פארגעסן אראפצונעמען, איז געבליבן אז מ'דארף קיינמאל נישט ארבעטן. על כל פנים, איך וויל ענק זאגן, קוממיות'ער רב, דו מיינסט אז דורך קוממיות וועט קומען משיח, לאמיך דיר זאגן, טאמער האט ער געדארפט קומען האט עטס אים אזא שטויס געטאן אז ער איז שוין נישט דא. וואסער א זנות דארט איז פארגעגאנגען, און דאס איז פארגעגאנגען א גאנץ יאר וואס מ'האט געארבעט. כל שכן נאך אז קומט יעצט שמיטה, איר זאלט וואטשן, טאמער היט איר שמיטה און קיינער ארבעט נישט, זאלט איר מאכן זיכער דעט יו קיעפ די פיפל ביזי. איין טאג ליידיג גיין איז א גרעסערע איסור דאורייתא ווי דער גאנצער פראבלעם מיט שמיטה. נישט וואס איך מאך עס אוועק חלילה, נאר צו מאכן משכב זכור צו דער. שמשון וואלצער האט געטון מיט מיידלעך מיט אנדערע, ס'איז. איך בין געווען יעצט וואו אין שאק, אז א ווייבל טרעפט מיך אין די גאס. כ'וויל נישט זאגן פונקטליך ווי. צי איר זענט רבי נחום ראזנבערג יא זאגט ער, איך בין א קוממיות'ער געבוירענער, איך בין דארט אויפגעוואקסן, און שמשון וואלצער האט מיט מיר געמאכט וואס מ'טאר נישט אלס מיידל, נו ווי האב איך דען דען געדארפט דאס וויסן? קוממיות'ער רב אפשר יעצט א צייט א שמיטה זאל מען לערנען וואס מ'טאר נישט מאכן מיט קינדער? שעים אן דיין טאטן אז ער האט עס אלעס צוגעלאזט און ער האט עס באהאלטן, שעים אן הים. ר' בנימין מענדלסאן דער זיידע האט געוואלט ברענגען משיח מיט האלטן שמיטה, איז געגאנגען די חזירים האבן דארטן געטון וואס מען טאר נישט, סאו האבן זיי ווידער ארויסגעשטויסן דעם רגלו של משיח. עניוועי, איין טאג טאר מען נישט ליידיג גיין, דאס זאלט עטס אלע געדענקען. שוין, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט אביסל, יעצט גיימער אביסל וועגן. נאך ענינים פון סוכות און מען זאל אפהיטן די קינדער. שבת די וואך איז שבת חול המועד סוכות, סאו ווער ס'האלט מיט מיט מעביר סדרה זיין וויל איך זיי מעורר זיין צוויי זאכן, די ערשטע זאך איז אז עטס האטס נאכנישט מעביר סדרה געווען וזאת הברכה, עטס קענטס יעצט הייסט משלים פרשיותיו עם הציבור, ווייל ביז בראשית הייסט נאך פרשיותיו עם הציבור, און אויכעט עטס זאלטס וויסן אזוי שמחת תורה גייט זיין. פרייטאג נאכדעם קומט שבת, און שבת גייט מען שוין ליינען בראשית, יעצט אויב וועטס נישט קענען ווייל ס'איז דאך דא חול המועד, מ'מוז גיין חול המועד'יגן, נאכדעם קומט הושענא רבה, שמיני עצרת און שמחת תורה, עטס וועט דאך נישט קענען מעביר סדרה זיין, ס'וועט קומען בראשית, און וועטס נישט קענען אלעס טון מיט איינמאל, און אזוי וועט עס שוין ווערן נוח, און וועטס נישט קענען ווי מ'זאגט מיטהאלטן, וועט עס פארפאלן גיין, סאו וויל איך בעטן דעם עולם א טובה. אז די וואך, א גאנצע וואך, קענט עטס מעביר סדרה זיין וזאת הברכה, און עטס קענט אפילו אנהייבן בראשית אויכעט, ס'וועט גארנישט זיין, ווייל נעקסטע וואך גייט זיין צופיל ימים טובים און עטס וועט עס פארגעסן, דאס איז איין זאך. די צווייטע זאך האב איך געוואלט זאגן, זייער וויכטיג, איר ווייסט וואס דאס הייסט מ'עפענט א קען אוו ווארמס? ס'טייטש אזוי, א מענטש מיינט. אז ער טוט נישט גארנישט, און אלל אוו א סאדען עפענט ער א קען, ער מיינט ס'וועט ארויסקומען פיס און קערעטס למשל, און אלל אוו א סאדען קומט ארויס אזעלכע שלענג מיט ווערים אז ס'ממש א שרעק. כ'האב גערעדט וועגן די אלע מודעות וואס איז געשטאנען. מקווה טהרה דקהל יטב לב טו טוועלוו וויליאמסבורג סטריט איסט, מיר זענען אפן לכבוד יום טוב היינט נאכט ביז אילעווען פארטי פייוו, מארגן אם ירצה השם פון אכט, א כתיבה וחתימה טובה.

אייך בעסער צו סערווירן, האבן מיר צוזאמגעשלאסן די בראשעווער דינובער מקווה, דעמאלטס ווען א דינובער בחור איז געגאנגען אין בראשוב אין די מקווה, און דאסקאלאוויטש האט אים מאלעסטעט, האבן ביידע נישט געוואלט אויסזאגן, ביידע האבן געוואוסט ווער דאס איז, זעט אויס זיי האבן א יוניטי צו געבן בעסערע סערוויס, וועט אם ירצה השם זיין אפן מיט פארברייטערע פלאץ שעהן היינט נאכט פון אכט ביז צוועלף דרייסיג און מארגן פון זיבן דרייסיג ביז איינס חצות איז טוועלוו פארטי פאר. גמר חתימה טובה, הנהלת בית מדרש דינוב בראשוב. שוין, האב איך געשריגן, ווי קען מען שרייבן פרויען מקווה און דאס ווארט מקווה טהרה? מען רעדט דאך דא פון, איך פארשטיי נישט, מען רעדט דאך דא פון א קאמיוניטי וואס ביי אונז טאר א בחור נישט וויסן און ער ווייסט נישט און א יונגל זיכער נישט און א מיידל אויך נישט אז די מאמע גייט אין מקווה, וויאזוי קען מען זיך דאס ערלויבן צו טון אזא זאך? פארוואס? ווייל מען מאכט אפאר טאלער? איז געגאנגען איינער. און ער האט געמאכט פיקטשערס, ווידעא, האט ער דא פון סאטמארער מקווה עס זיצן פרויען אינדרויסן צוויי גרויסע שורות אין פראנט פון די מקווה עס גייען דורך יונגלעך און בחורים און יעדער זאגט א ווארט יעדער זאגט א סטעיטמענט מען זעהט יונגע מיידלעך פון זיבן אכט יאר די מאמעס גייען דורך מיט זיי דארטן און זיי זעהן ווי מען גייט אין מקווה און זיי זאגן מען זאל געבן צדקה פאר דעם כ'מיין די חוצפה איז דאך שוין אזוי גרויס אז אפילו דער נארמאלער מענטש פארשטייט עס שוין נישט אפילו מענטשן וואס זענען ברוגז אויף מיר זאגן אז איר זענט גערעכט, רבנים קאלן אפ מען דארף עס אונטערברענגען, סאו מ'האט שוין אפגעהארגעט דעם דור עניוועי, אויף אלע קליפס איז עס שוין דא. יעצט עניוועי, איך האב מעורר געווען אז ס'איז א מורא'דיגע וויכטיגע זאך אז א פרוי זאל נישט גיין אין די מקוואות, ווייל עס קען זיין אז א פרוי האט זיך דארפן טובל'ען לנידתה, קאלט מיך אפ א פרוי זאל זיין געבענטשט פונעם אייבערשטן ביז הונדערט און צוואַנציק יאר, זאגט זי איך האב טאקע געדארפט גיין לנידתה, איך וואוין ביי איינע פון די קארנערס פון די מקוואות, און איך האב נישט געוויסט אז ס'איז א חילוק, ס'איז געשטאנען מקווה טהרה, מקווה פאר פרויען, און לעבן די שול איז אויך געשטאנען גרויסע צעטלעך און אויף די שול'ס בולעטין איז געשטאנען פאר פרויען, מיין מאן איז אהיימגעקומען האט מיר געזאגט ס'איז פאר פרויען, רחמנא לצלן, איך קען באמת נישט, איך בין, יו נאו, איט אופענד די קען אוו ווארמס, דא קריכן שוין ארויס ווערים אין אלע זייטן. זענט עטץ טאקע אזוי נאאיוו און סטופיד? און שטעל דיר פאר ווען עטץ וואלטס מצליח צוצומאכן מיין האטליין וואס וואלט דא ארויסגעקומען? א פרוי קאלט מיך אן איך מוז זיך באדאנקען און דער אייבערשטער זאל אייך בענטשן איר זאלט לעבן ביז הונדערט און צוואנציג יאר געזונטערהייט, איר האט מיך מציל געווען פון א איסור כרת, איך בין ערשט יעצט געוואויר געווארן אז ס'איז א מענער מקווה און ס'איז אינגאנצן נישט כשר פאר פרויען, און איך בין טאקע נישט געגאנגען, איך בין אינגאנצן נישט געגאנגען, כ'האב אייך געפאלגט. געפרעגט, ער זאגט מיר איך בין ערשט געגאנגען מוצאי יום כיפור, כ'האב אייך געפאלגט, איך גיי נישט אויף אזא פלאץ ווי ס'קומען טויזענטער פרויען און מ'קען נישט האבן קיין ישוב הדעת, סאו יעצט איז דא דא אפאר זאכן, קודם כל צו גיין אין די געהעריגע כשר'ע מקווה איז אויך א פראבלעם, ווער געט א רעכט אז א פרוי, די גאנצע טובל'ן זיך פון פרויען איז א מנהג, ס'איז נישט מער ווי א מנהג, טובל'ן זיך לנידתה איז א דאורייתא א יש בו כרת. חפיפה, חציצה, איך וויל נישט אריינגיין יעצט אין אלע זאכן אז דאס אלץ דאורייתא'ס, ווייל איך בין נישט דא יעצט צו לומדות, עטץ ווילטס הערן א שיעור אויף חציצה און טבילה וועל איך אייך געבן אמאל א שיעור, אבער איך האב שוין אמאל ארויסגעגעבן א חיבור וועגן די אלע זאכן, ס'הייסט עיי ש עצום החשבון, אבער גיין נעמען סתם וועגן מנהגים ווייל ס'ברענגט אריין אפאר טאלער? איך וויל פרעגן דעם בראשעווער א שאלה, סופאוזינג אז דאסקאלאוויטש אדער א חזיר ווי ער וואלט געזעסן אין דיין מקווה און ער האט געוואלט ווען מאנס געווען א פרוי, ער האט זיך דאך באהאלטן אין טוילעט, ער האט געווארט אז די בחורים זאלן אריינקומען, מיט וואס ביסטו זיכער אז ס'זיצט נישט דארט א חזיר, ביסטו געגאנגען עס טשעקן פארדעם? יעצט איך וויל עס נאכאמאל אנאליזירן, אז א פרוי גייט ערב יום כיפור אין די מקווה ביינאכט, און זי גייט אין קהל יטב לב צו אין עני אדער כשר'ע מקווה וואס דאס איז כשר פאר פרויען, טאמער זי גייט ביינאכט, פון ערב יום כיפור איז כמעט ווי א וודאי זי איז א נדה דאורייתא, כמעט, ווייל מען איז נישט בודק געהעריג, און טאמער גייט זי נאך אין א מענער מקווה איז עס זיכער נישט כשר, איז איך זעה נישט וויאזוי לאזט דאס יעדער צו, דאס איז געווארן א לצנות פון די שטאט היינט, היינט איז גיטין פסול'ע, פאלשע גיטין, גט מעושה'ס, מיט נבילות וטריפות, כפרות, מיט איסור נידות פון פרויען היינט איז אלעס א דזשאוק, אלעס איז א דזשאוק. און ס'איז מותר לכתחילה ווען איינער זאגט עפעס לאכט מען אים אין פנים. און איך וויל נאכאמאל מעורר זיין, א פרוי טאר נישט גיין אין א מענער מקווה. כ'האב עס שוין פארציילט מיט יארן צוריק. איינמאל אינמיטן זומער קאלט מיך אן עפעס א רב, אנפאנג זומער בעיסיקלי, קאלט ער מיך אן און ער פרעגט מיך צו א סילון הכפוף כל שהוא איז כשר אדער פסול. פרעג איך דעם רב, ס'איז דיר נוגע להלכה צו אין לומדות? סא, בקיצור, ס'האט געדויערט ביז ער האט זיך אויסגעקוועטשט און ער זאגט מיר אזוי, ער איז א רב פון א קעמפ, ער האט א קעמפ, און פרייטאג צונאכטס האט א פרוי געדארפט גיין צו טבילה, און זי האט געוואוסט ס'איז דא אין די קעמפ א מקווה, האט זי געבעטן א חבר'טע זאל מיט איר מיטקומען, און איז אראפ אין די יונגל קעמפ מקווה, ביי די יונגלעך, און זי האט זיך גע'טובל'ט. פרייטאג צונאכטס איז, ווייסט עטס, ארום געגאנגען די שמועה, און ס'איז אנגעקומען צום רב. בקיצור, די רב האט איר גארנישט געזאגט, מוצאי שבת קאלט ער מיך אן אז ער האט בודק געווען די מקווה, ס'האט איין פראבלעם, צו סילון הכפוף כלשהוא איז כשר אדער פסול, ווייל ס'איז דא א סילון הכפוף, און אויב ס'איז כשר איז די פרוי געווען גע'טובל'ט כשר. זאג איך פאר דעם רב, וויל איך עפעס זאגן, אויסער סילון הכפוף איז שוין נישט דא קיין הלכות מקוואות, ס'איז דא נאך צענליגע הלכות, פרעג איך דעם רב ווער האט אנגעפילט די מקווה, ווער האט געזען ס'זאל זיין טרוקן פארן זומער? בקיצור דער רב האט זיך געכאפט ביסט גערעכט איז ער געגאנגען ער האט געפרעגט דעם מענעדזשער מיטן דזשעניטער, בקיצור ס'איז צוגעקומען אז אזוי ווי מ'האט שוין געדארפט ארויסקומען אין קעמפ דינסטאג אדער מיטוואך און ס'איז נישט געווען קיין רעגן אינעם פארקעסט איז געגאנגען דער גוי דער דזשעניטער, על פי פקודת פון דעם פארמאן דעם איד און ער האט אים אנגעפילט די מקווה אזוי א מחיה. פרעג איך ס'איז כאטש געווען שאובין בהמשכה? עפעס האסטו כאטש געמאכט אז ס'זאל נישט זיין קיין איסור דאורייתא? זאגט דער רב איך פארשטיי נישט צו דעם. פרעג איך אים וויאזוי איז עס פונקטליך געווען? זאגט ער דער גוי האט אריינגעלייגט אין די מקווה דעם שלאוך. שוין, פארטיג, אפילו נישט בהמשכה. קיצור דאס א מקווה פסול דאורייתא מיט אלע, כ'מיין אן א מחלוקת. פרעג איך דעם רב יעצט פרעג איך דיך א שאלה, קודם אז דו האסט עס געהערט שוין פרייטאג צונאכטס וואס האסטו נישט געזאגט דער פרוי זאל ווארטן ביז מוצאי שבת ביז דו'סט פרעגן א רב א שאלה? האט דער רב געזאגט ביסט גערעכט, איך בין דאך אייביג גערעכט, דאס איז דאך די צרה, אזוי פלעגט יענער זאגן, וויי דעם גערעכטן. עניוועי זי האט געוואוינט מיט איר מאן פרייטאג צונאכטס, מוצאי שבת האט ער געוואלט וויסן צו א סילון הכפוף כל שהוא כשר אדער פסול, בסוף איז אויסגעקומען אז ס'איז גאר געווען א מקווה פסול דאורייתא, און שוין, דאס איז ווען מ'נוצט מענער מקווה'ס און מ'נוצט בחורים מקווה'ס, דער רב פילט עס לכתחילה נישט אן מיט אלע הידורים ווייל ער ווייסט דער איז דאך נאר פאר יונגלעך, פאר בחורים, על כל פנים. די זעלבע דא אויך, גייסט נוצן די מענער מקווה'ס, קודם קען עס דארפן נוצן א אישה נידה, און נאכדעם, און טאמער זי נוצט עס, קען זי זיין א איסור נידה דאורייתא, און נאכדעם, זי האט נישט דארט וואס צו טון מטעם צניעות. מיר האט דערציילט יעצט א יונגערמאן אז ער איז אריין געגאנגען אין באלעכאווער שול און ער האט אריין געבאמפט אין א פרוי, זי איז ארויס געקומען פון די מקווה און ער איז אריין, ס'איז די זעלבע טיר זאגט ער, ס'איז אריין גיין און ארויס גיין פאר די מענער מיט די פאר די מקווה. אויסער אז ער זאגט מיר א ליגנט, איך קען דאך נישט גיין בודק זיין, ווייל מען לאזט דאך נישט אריין אין קיין שום בית מדרש. סאו וויאזוי ס'זאל נישט זיין איז עס א גרויסער פראבלעם. עס זענען געשטאנען פרויען, זענען געגאנגען אין מקווה און אלע קינדער האבן עס געוואטשט, אויסער דעם וואס ס'איז געווען מודעות פארדעם איבעראל. דאס איז אונזער צניעות, אויף דעם האבן מיר אונז געהארעוועט אלע יארן. רחמנא לצלן וואס דא גייט פאר. סאו אז לאמיר נאכאמאל איבערגיין. ווען א פרוי גייט אין א מענער מקווה איז עס גאר אן ערנסטער פראבלעם. זייער אן ערנסטער פראבלעם. ווייל נײַנציק פראצענט מקווה'ס זענען אפילו נישט כשר.
און אסאך רבנים זענען ערליך שרייבן ארויס מ'זאל נישט טובל'ן קיין כלים. איז ווען א פרוי גייט אין א כשר'ע מקווה און זי גייט ערב יום כיפור איז א שאלה פון א נידה דאורייתא. ווייל מ'קוקט נישט געהעריג חציצות מיט חפיפה מיט אלע זאכן. מ'שטופט מ'זאל גיין שנעל. און דאס מאכן דערפון א פירסום איז דער מנהג פון זיך טובל'ען אין א מקווה איז אסאך א קלענערער שעדליכער מנהג אויב מען נוצט עס נישט, אויב מען טוט עס נישט, ווי די שעדליכקייט איז אז אלע קינדער מיט אלע מיידלעך ווייסן שוין פרויען גייען אין מקווה, און ווען זיי ווייסן כאטש זיי גייען אין א פרויען מקווה איז דאך א האלבע צרה זעען זיי אין מענער שול מען דרייט זיך, ווען איך האב געמאכט דעם מודעה האב איך אליין נישט געוויסט וואסערע אן אומגליק דאס גייט נאך ברענגען. אינגעלייט האבן אריין געבאמבט אין פרויען. יעצט דעיס איז נישט די קען אוו ווארמס, אויף דעם האב איך שוין גערעדט פאריגע וואך. דא האט זיך געעפנט יעצט א מוראדיגע קען אוו ווארמס. עטס ווייסט, סרול האגער המצרי שרייט פאר מיין קאזין, וואס איז דער נחום צודרייט? פופציג מענטשן הערן אים אויס, און אים לוינט זיך צו האבן א האטליין כאטשיג ער האט נישט קיין שול ווי צו דאווענען און מען רודפט אים איבעראל, פאר פופציג מענטשן זאל ער צושפארן דעם האטליין. זאגט אים יענער קאזין מיינער, ס'איז דא דרײַ און פֿופֿציק מענטשן, ווייל איך הער אים אויך אויס. דער קאזין זאגט, און איך הער זאגן אז דער רב סרול האגער המצרי הערט אים אויך אויס יעדע וואך, און זיין זון הערט מיך אויך אויס, דעם סרול האגער המצרי זון. בקיצור האב איך דרײַ און פֿופֿציק הערערס אויפן האטליין. נו, אפשר פאר דרײַ און פֿופֿציק לוינט זיך אויך נישט, אבער אפשר יא. למעשה וויל איך ענק זאגן וואס דא איז געשען. איר ווייסט וויפיל פרויען האבן מיך אנגעקאלט, איך האב נישט געקענט נעכטן ביינאכט פון נאכן אויספאסטן ביז היינט נאך שיקן זיי אריין טעקסטס מיט קאלן. איר ווייסט וואס דא גייט פאר? איר האט נישט קיין השגה. א פרוי קאלט מיך אן, איר ווייסט איך הער אייך אויך אויס, אויסער די דרײַ און פֿופֿציק מענער וואס סרול האגער המצרי ווייסט אז מען הערט אייך אויס, איז דא מסתמא פינף פרויען וואס זיי הערן אייך אויך אויס. כ'ווייס נישט וויפיל, כ'האב באקומען א טעלעפאן קאל ערב יום טוב פון קאליפארניע, פון דעם געוועזענעם שול וואס רב לעווי איז געווען רב דארט אויף לה בריה, זאגט מיר א אינגערמאן איך ווינטש אייך א כתיבה וחתימה טובה א גוט געבענטשט יאר און איך וויל אייך זאגן איין זאך ביי אונז אין שול דאווענען מסתם צוויי הונדערט אידן איך קען נישט איין מענטש וואס ער הערט אייך נישט אויס לעבן אונז איז דא א חבדסקער בית מדרש איך קען נישט איין מענטש וואס ער הערט אייך נישט אויס. יעדער ווייסט וואס איר זאגט, און יעדער טענה'ט, איר זענט הונדערט פראצענט גערעכט, און ברוך השם אז ס'איז דא א מענטש וואס האט אויפגעקלערט דעם עולם, אבער על כל פנים ס'דא פרויען וואס זיי הערן אויך אויס, דאס האט סרול האגער המצרי זיך פאררעכנט, ווייל ער מיינט יעדער האט א קראנקע פרוי ווי זיין פרוי, וואס אויף דעם האט ער מזנה געווען מיט בחורים און געטאטשט א פרוי, אן אשת איש בהודאת פיו. עניוועי. איך בין געוואויר געווארן אז ס'איז דא אפאר פרויען וואס הערן מיך אויס. א פרוי קאלט מיך אן און זי זינגט מיר מיינע ניגונים פונקטליך אויף נוסח. זי זאגט, איר מיינט אז איך געדענק נישט אז איר האט געזאגט אז איר האט פארלאנגט מען זאל אריינלייגן אין אלע מענער מקווה'ס א ווידיאו אין די מקווה העכערן בור ווי מ'טובל'ט זיך, מ'זאל זען צו מ'טאטשט נישט קינדער? סאו וועיט א מינוט, איך פארשטיי נישט וואס דא איז געווען. איך בין געגאנגען אין א מענער מקווה, איך האב זיך נישט געכאפט, און ס'קומט אויס אז די רב האט מיך פאטאגראפירט אויסגעטונערהייט. זאג איך כ'על אייך זאגן דעם אמת, איר זענט גערעכט, איר ווייסט וואס איר זאלט טון? נעמט א לויער, סועט דעם רב, ווייל ס'איז טאקע געשטאנען א צעטל אין סאטמארע בית מדרש אז וועם ס'נישט איינגענעם זיך אויסצוטון אין פראנט פון א ווידיאו זאל נישט קומען דא ווייל ס'איז דא ווידיאו, אבער איר האט דעם צעטל נישט געמוזט זען, און חוץ דעם איר האט נישט געמוזט וויסן אז ביי פרויען איז אויך די זעלבע, מילא ס'איז דא פאר מענער ווייל די חברה פאטשקענען די קינדער. אבער ביי פרויען איז נישט געווען קיין שום רעכט דאס צו טון. א צווייטע פרוי קאלט מיך אפ, רבי, איר זענט זיכער אין די פרויען מקווה איז עס נישט דא, ווען נישט הער איך שוין אויף צו גיין אין די מקווה. זאג איך, זיכער בין איך נאר אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, אויסער דעם בין איך היינט גארנישט זיכער. ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן דוד פליישמאן, ער האט געפירט די מקווה אין בארא פארק, ער האט גע'רעיז'ט דערפאר געלט, ער האט זיך געקויפט אפאר הייזער, זייער הויך פון דעם געלט, אבער ער האט געפירט די מקווה, ער האט אמאל אנגעפילט די מקווה מי גשמים אן א רב, און דעמאלטס איז געווען דער טאהשער דיין, ער איז געווען דער רב אויף די מקווה, שרייט ער איר האט עס אנגעפילט אן א רב, ס'איז אן השגחה, ס'איז פסול, איך גיי עס נישט לאזן נוצן, האט זיך דוד פליישמאן גענומען שרייען צו אים, איך קען אלע הלכות מקוואות, פארדרייטס מיר נישט קיין קאפ, יענער האט געזאגט פיין, דעמאלטס זענט איר דער רב המכשיר, איך בין ארויס, און ער איז ארויס. דער לאנדא, דאס איז דער חוסטער לאנדא, בקיצור.

האב איך אנגעהויבן צו אנדרייען די רבנים, האט מען אים ארויסגעווארפן אויפן שיינעם אופן, ער האט זיך דאך עס געבויעט, און ער האט זיך גע'עסקנ'ט, דערפאר האט מען אריינגענומען איטשע קריגער ער זאל ווייטער פירן יענע מקווה, און אזוי איז ער געווארן היינט א מקווה מומחה. צו קענען הלכות מקוואות דארף מען אים נאך פארהערן. איז למעשה אונז האמיר די פראבלעם, און אונז ווייס מען, אין טבריה האב איך איבערגעמאכט א מקווה, האט מיר דער רב געזאגט רב אויערבאך, אז די מענער מקווה איז געווען א דזשוינט מיט די פרוי מקווה, און זיי האבן זיך באהאלטן דארטן חזירים אין די מענער מקווה, און זיי האבן געהאט געבויערט א לאך אין א האלצערנע טיר, און זיי האבן אויך געוואטשט אויף די פרויען. יעצט צו ס'איז נישט דא ווידיאו אין יעדע מקווה, קען זיין ס'איז יא דא, מ'דארף קומען מיט אזא ספעשל דיטעקטער באקוקן. ס'קען זיין אז מענדעלע חזן האט א ווידיאו און ער ווייסט יעדע פרוי ווען זי קומט און אלעס. יו נעווער נאו דיס, דאס איז א זאך וואס אונז קען מיר נישט וויסן. שרייט יעצט די פרוי, וויאזוי זאל איך גיין אין מקווה, איך שעם מיך זיך אויסצוטון פאר מענטשן. זאג איך פאר די פרוי הער אויס דאס איז די שפלות הדור אונז האמיר רבנים חזירים מ'האלט אין איין כאפן נאך א רב און נאך א רב און נאך א רב און ס'איז געקומען צו א פוינט ווי מ'קען שוין קיינעם נישט טראסטן היינט א גרעסערע רב א גרעסערע חזיר אזוי האבן אנגעהויבן יעצט די פרויען צו קאלן יעדער קאלט מיט אן אנדערע זאך איך בין געגאנגען אין א מענער מקוה קען זיין מ'האט מיך פאטאגראפירט נאקעט נאכדעם קאלט מיך אן איינער האט מיר געשריבן אויף א טעקסט אבער איך האב נישט געגלייבט ער זאגט מיר אז ווען מ'האט צוגעשפארט די מקווה ביי זיי האט דער רב געפרעגט די רעבעצן נו ווער איז אלץ געווען איז רעכנט אים אויס די מומע איז געווען יענע מומע איז געווען וואט קיינד א חזיריי איז דעיס פיפעל געט היי אז א פרוי גייט אין א מקווה ווען זי גייט לנדתה ווערט ער היי אז זי וואוינט מיטן מאן דאס פארשטיי איך אבער וואס ווערט ער היי אז זי געגאנגען ערב יום כיפור זיך אויסזייפן און קלינען און טובל'ען אין א מקווה איך זאג אייך באמת ס'האט געעפענט א קען אוו ווארמס ס'פארט א מחיה זאג איך פאר דעם יונגערמאן איך קען דיר נישט גלייבן דעיס זאגט ער הער אויס אז דו גלייבסט מיר נישט שיק איך דיר אריין בכתב מיט א אימעיל און איך וועל מיר אונטערשרייבן א נאמען איך האב נישט קיין פראבלעם איך ווייס פונקטליך וועלכע מומע מיינע און וועלכע קוזינע ס'איז געווען אין מקווה ביי מיין טאטן און נאכדעם זאגט ער מיר איך גיי דיר פארציילן יעצט א סוד דו ווייסט אז מיין טאטע האט זייער מורא פאר א לאו סוט און מיין טאטע האט פינף באהאלטענע קעמערעס אין די מקווה. העכער דעם בור, און איבעראל אין די טוילעטס, ווייל ער האט מורא א בחור זאל נישט אריינשלעפן א צווייטן, צו א אן עלטערע איד זאל נישט אריינשלעפן א צווייטן, סאו ביי אלל מיענס, ס'איז נישט דא די פרוי וואס איז געגאנגען אין מיין טאטן אינעם מקוה וואס האט זי נישט פאטאגראפירט פון אלע זייטן, ווייל ער האט פון אלע פינף זייטן ווידיאו, סאו דאס האט יעצט געעפנט אן ערנסטן קען אוו ווארמס. יעצט לאמיר צוריקגיין צו אונזער ארידזשין, מ'וואלט געדארפט נעמען. אינספעקטערס, מען דארף נעמען היימישע מענטשן אינספעקטערס זאלן אריינגיין אין די מקווה, ס'איז דא אזאלעכע מאשינען וואס זיי קענען דיר גראד זאגן וואס ס'איז דא אלץ, איך געדענק ווען פייוויש מענדלאוויטש ער עדווערטייזט יעצט מען פארט צו סנגורן של ישראל דער חזיר ער האט געהאט א מיידל סקול מיט א יונגל סקול די יונגלעך זענען געגאנגען א גאנצע נאכט צו די מיידלעך איך האב אים געווארנט דו טויגסט נישט צו די רוסישע מאך ארדענונג ברענג אהער א געהעריגן מחנך עניוועי די סוף האט זיך אויסגעלאזט אז די אלע מיידלעך האבן חתונה געהאט, קיינער האט נישט געוואלט קיין בן תורה, און עטליכע זענען גע'גט ווייל מ'האט זיי גערעיפט, דא איז געווען ביי יענקי דאסקאל אין שטוב איז איינגעשטאנען א מיידל, ער האט זי נישט גערעיפט, ניין, אבער ער האט געוויסט אז בייטאג איז זי א בעיביסיטער און דארטן רעיפט מען איר, און ער האט געמאכט א שווייג, אבי פייוויש האט א מוסד, סא עניוועי דאס איז די מוסדות וואס מ'פירט היינט. איז דעמאלטס איז געווען אזוי אז מ'האט געברענגט, ס'איז געווען איינער א מאלער, ער האט געמאלט שיינע פיקטשערס פון נאקעטע פרויען, און דאס האט מען פארקויפט אויפן שווארצן מארקעט, פייוויש האט שוין געהאט איינער וואס איז געקומען עס אויפפיקן פון לונדון ס'איז געווען א גאנצע סקים וואס דארט איז פארגעגאנגען, כ'האב שוין גערעדט דערפון א לאנגע צייט צוריק, ס'איז געווען א אומגליק וואס דארט איז פארגעגאנגען, איז וואס איז געווען איז, אזוי ווי די אמעריקאנער גאווערמענט האט געגעבן צושטייער פאר די מוסד, איז געקומען פון די אמעריקאנער גאווערמענט צו באקוקן וואס דארט גייט פאר, ווייל איך האב איינגעגעבן א קאמפלעינט, איז זענען געגאנגען די אמעריקאנער גאווערמענט און זענען געקומען פון קיעוו און זיי האבן געהאט א ספעשל אזא. א קעמערע אזא מאשין און זיי האבן מיר געוויזן אז לעבן די שאוערס העכער די שאוערס האט ארויסגעשטעקט אן אויג זיי האבן געזען יעדן מיידל וואס זי שאוערט זיך איך האב עס שוין פארציילט דעמאלטס מען האט צוגעשפארט דעם מוסד יעצט הער איך ער מאכט א טריפ פאר סנגורן של ישראל ער איז געשטאנען אמאל דארט מיט דעם אשר אנשיל בוקסבוים און געזאגט הייליגער בארדיטשובער רב מען רודפ'ט מיך מען רודפ'ט מיך נחום ראזענבערג רודפ'ט ליטל דיד יו נאו אז נחום ראזענבערג איז א בארדיטשובער אייניקל. און ליטל דיד יו נאו אז דעם בארדיטשובער רב קען מען נישט פאפן, דער בארדיטשובער רב איז אין עולם האמת, ער האט געזען וואס דארט איז פארגעגאנגען מיט די חילול שבת פייביש האט דארטן געהאט א שותף א איד אלעקס, זיין מאמע האט אים געוואלט חתונה מאכן אידיש, ער האט געהאט חתונה געהאט מיט א גוי, ער האט זיך צוקריגט, זיין מאמע האט אים געוואלט חתונה מאכן אידיש, פייביש זאגט ניין ער מוז בלייבן דא ווייל ער גייט פירן מיין מיינע ביזנעס אום שבת, איך האב איינמאל נישט געדאווענט שבת בכלל אין בית מדרש, ווייל איך בין געשטאנען אונטער די טיר איך האב געהערט ווי די צוויי גוים מיט אלעקס מאכן א דיעל אום שבת. און איך האב אן עדות דערויף איינער פוקס. סא עניוועי, מען דארף האבן אזאלכע מאשינען, גיין בודק זיין אלע מקוואות, די פרויען מקוואות דארף האבן געהעריגע משגיחים צו דעם, און טאמער ס'איז דא אזאלכע מינע סיסטעמס וואס זיי קענען פאטאגרעפירן די פרויען, ווי העוו טו סטאפ דיס? מען דארף מאכן לאו סוטס פאר דעם. מענער מקווה'ס איז אן אנדערע זאך, אונז מוז מיר מאכן זיכער אז יעדע מענער מקווה האט אפילו דארט ווי מען טוט זיך אויס, און דארט ווי מען גייט אין בית כסא, און דארטן ווי מען גייט אין די מקווה זאל זיין א ווידיאו מען זאל קענען זעהן צו מען פאטשקעט א קינד, און דאס איז א זאך וואס די מין קען אוו ווארמס וואס איך האב יעצט געעפנט האט צושאסן אין די גאנצע שטאט, עס איז דא פרויען וואס זיי קאלן מיך אפ, האו דו איי נאו אז קיינער קוקט מיר נישט נאך ווען איך גיי אין מקווה? פארוואס זאל איך גיין? זאג איך די פרויען, יו אר א האנדערט פערסענט רייט, יו העוו א ווערי לעדזשיטעמעט פיער, דיין פחד איז זייער לעדזשיטעמעט, יעצט וואס מען דארף טון, נעמטס ענק צוזאמען, גייטס אויפן קאפ פון די רבנים, און מען דארף שטעלן א קאמיטע, זאלן ארום גיין אין אלע מקווה'ס, אין די פרויען מקווה'ס דעט איז, מיט אזא מאשין, און מען זאל בודק זיין צו ס'איז דארטן דא די מינע טעכנאלאגיע. געדענקסט מ'האט געמאכט א גרויסע אסיפה קעגן טעכנאלאגיע? דארף מען דאס אלעס בודק זיין. ס'איז אנבעליוועבל אונז לעבן מיר אזוי ביליג, אנבעליוועבל. ס'קומט שוין א אידישע טאכטער וויל גיין אין מקווה, שטערט מען זיך פון אלע זייטן, פארוואס נישט? העי, אזוי ארבעט עס. שוין, יעצט מיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב גערעדט פארן יום הקדוש אז מ'דארף איבערבעטן. דעם הרוג, ס'איז דא א הרוג וואס האט איבערגעלאזט ניין קינדער, ער ווארפט זיך נאך אין זיין קבר, הי איז נאט אלל פרי יעט. עניוועי, כ'האב געזאגט כ'קען זאגן ביז איבערמארגן. כ'האב נאר געוואלט זאגן, ס'איז דא א ספר וואס הייסט צרור המור, ס'איז פון א ספרדי רב אברהם סבע, ער זאגט א מורא'דיגע זאך, ער זאגט אז טאמער ס'איז דא א הרוג מוז מען טרייען, איידענטיפייען ווער דער הרוג איז, כ'האב ענק שוין אמאל נאכגעזאגט אויכעט אז ס'ווערט געברענגט אין יונתן אין תרגום יונתן על התורה אז מ'נעמט א עגלה ערופה און מ'האקט אפ דעם קאפ, איז זאגט דער תרגום יוניס'ן אז ס'גייט ארויס א שנירל פון ווערעם פון די נאז פון דעם עגלה ערופה און ס'גייט ביז צום רוצח ס'איידענטיפייט, נאכדעם איז דא נאך איין, עס איז דא נאך עפעס איינע פון די הייליגע ספרים דער של"ה הקדוש ברענגט עס צו. כ'מיין ס'איז פירוש ירושלמי, כ'געדענק נישט יעצט אויסעווענדיג, ברענגט ער אז דער עגלה ערופה טויטערהייט אפגעהאקט דעם קאפ, לויפט דער קאפ צו ביז צו דעם מענטש ווער ס'האט אים געהארגעט, דעם רוצח. יעצט, דער של"ה הקדוש צו א אנדערע קבלה ספרים ברענגען אז וואס איז דער חילוק צווישן די צוויי? ס'דא ניסים נגלים ניסים נסתרים. ווען ס'איז ניסים נגלים גייט דער קאפ צו, אפילו ס'איז אפגעהאקט און ס'איז טויט, טאמער ס'איז ניסים נסתרים גייט נאר די שנירלעך מיט ווערים, ווייל ווערים קריכט זיך ארויס פון א קאפ, אזוי ווערט געברענגט אין דאס. זאגט דער של"ה הקדוש די ווערטער, מ'קען נישט הרג'נען דעם מענטש וואס. ס'איז געווארן איידענטיפייד דורך אדער די ווערים אדער דער קאפ, ווייל אין די תורה שטייט על פי שניים עדים יקום דבר. איי וואס האב איך דערפון דעמאלטס? אז ס'געשעט א נס, ווייסט מען דאך דער אייבערשטער מאכט נישט קיין ניסים למגנא, סתם פאר דזשאסט פאר די פאן אוו איט מאכט ער נישט קיין ניסים. זאגט דער של"ה הקדוש א מורא'דיג ווארט. ביז ווי לאנג ס'ווערט נישט נתגלה ווער דער רוצח איז, איז דא מורא'דיגע דינים און א חרון אף אויף די וועלט. און די מינוט ווען ס'ווערט נתגלה אפילו דו קענסט אים גארנישט טוהן, איז שוין אנדערש דער מצב. און איך האלט לענינינו דאס אויך געווען אזוי, ווי לאנג ס'געווען, מ'האט אין אלע פרויען מקווה'ס נאכגעקוקט פאר פרויען, דער האט געהאט באהאלטן דארט א בעט, און דער האט דאס געהאט, און דער האט יענץ געהאט, ס'געווען זנות איבעראל, אין אלע חדרים האט מען געטוהן אלעס וואס מ'האט נאר געוואלט. ווי לאנג מען האט נישט גערעדט דערפון איז געווען א חרון אף אויף די וועלט, די מינוט מען האט אנגעהויבן עס צו עקספאוזן איז שוין דער חרון אף פונעם אייבערשטן אראפ, רוב מענטשן האבן זיך פורש געווען, זיי טאטשן נישט מער קיין קינדער, אבער אפילו נישט דאס אליינס האט שוין געברענגט א געוואלדיגן רואיגקייט פארן חרון אף פונעם אייבערשטן. אז מען האט איינגעזעצט די פאר חזירים, אפילו זיי האבן זיך ארויסגעדרייט נאך אפאר חדשים, איר ווייסט נישט וואסערע חרון אף דאס האט אוועקגענומען פון כלל ישראל. איר האט נישט קיין השגה איר זענט עס נישט משיג. פארוואס? ווייל דער אייבערשטער וויל אז ס'זאל זיין א וועלט, און די וועלט זאל זיין מ'זאל קענען וואוינען דערין, און די מינוט ס'קומט ארויס דער אמת גייט אוועק דער חרון אף. יעצט, דער ספר צרור המור זאגט א מורא'דיגע זאך, ביז ווי לאנג. מען נעמט נישט נקמה פונעם רוצח, הערט ווערטער וואס איך זאג אייך נאך, ביז ווילאנג מען נעמט נישט נקמה פונעם רוצח, ביז דעמאלטס האט די נשמה נישט קיין עליה. ס'טייטש אזוי, דער שטארק ליידער געהארגעט געווארן האט איבערגעלאזט א פרוי מיט ניין קינדער מיט. אסאך געלט מיט א שיין הויז, דער מענטש קען נישט גיין העכער און העכער, ער זיצט דא און ער דרייט זיך אינעם עולם התוהו, ווייל לעיזער קעסטנבוים מיט פערלמוטער האבן פארדרייט דעם לאו סיסטעם אז מען זאל אים נישט קענען, מען זאל זיי נישט קענען כאפן ווער דער אמת'ער רוצח איז געווען, ביז דעמאלטס האט ער נישט קיין עליה. דאס איז דאך א מורא'דיגע זאך, אזוי ברענגט די ספר צרור המאור. און נאכדעם זאגט ער נאך א זאך, אז טאמער נעמט מען נישט נקמה קומט דער אייבישטער אליינס אראפ און ער נעמט נקמה. דא זאלט עטס וויסן, פון אייבישטן קענט עטס ענק שוין נישט באהאלטן. לעזער קעסטנבוים האסט טאקע אפאר טאלער, פערלמוטער האסט אפאר טאלער, משה אבות המוסר האסט טאקע אלע אפאר טאלער, און עטס זענטס גוט מיט די באהערדע, אבער ס'וועט ענק גארנישט העלפן. קעגן אייבערשטן קענט עטס גאר נישט טון און דער אייבערשטער גייט ענק ווייזן וואס ער קען, ער איז נאר א מאריך אף, אבער ער וועט קאלעקטן זיינס, ס'וועט זיין וגובה דיליה עטס זענט זייער גוט מיט טאמסאן, ס'איז דא ברעיקינג ניוז וואס גייט פאר מיט דעם טאמסאן, טאמסאן האט געהאט דעם אייב דזשארדזש, דער וואס איז געקומען צו מיר אז איך זאל אים ספאנסערן, ער האט געמיינט איך האב א גרויסע ווארט אין די קאמיוניטי, די סוף איז געווען כ'האב געזאגט ליסן איך בין אין חרם, האט ער געזאגט נו האב איך דאך דעמאלטס נישט פון דיר גארנישט, זאג איך אים זיכער אז נישט, טריי אבער די בעסט ווייל. דעם מיסטער טשארלס היינס מוז מען ארויסשטופן עט עני קאסט. די סוף איז געווען, זענען געלאפן אויף צוויי טיקעטס אייב דזשארדזש און טאמסאן, און נאכדעם האבן זיי זיך צוזאמגעשטעלט אין איינעם. וויאזוי זיי האבן זיך צוזאמגעשטעלט אינאיינעם איז געגאנגען טאמסאן האט געגעבן פאר אייב דזשארדזש ער זאל זיין א דעפיוטי, ווייסט וואס א דעפיוטי הייסט דער נעקסטער מענטש אונטערן דיסטריקט אטוירני, און ער איז געווען אויף די גאנצע נארקאטיקס דעפארטמענט. ער איז געווען פון די גרעסטע מענטשן אין אן אפיס פון אכט ניין הונדערט מענטשן האט ער זיך דאך נישט געקענט איינהאלטן ער איז אויסגעגאנגען מיט אן ADA דורכשמועסן א קעיס איז ער געגאנגען אין א רעסטוראנט און ער האט זיך געוואלט מנשק זיין שטעל דיר פאר ווי אונז האלט מיר דא דאס איז די מענטשן וואס אונז פארלאזן זיך אויף זיי אויפן לאו סיסטעם. און די סוף איז געווען אז זי איז געקומען אין אפיס האט עס פארציילט פאר איר פרענד זאלסט וויסן כ'בין נישט סעיף בקיצור זי איז געגאנגען און האט געבעטן אז אזוי ווי זיי ארבעטן אויף איין פלאר און זי פילט זיך זייער. ווי מען זאגט דערשראקן פון אים האט מען אים געוואלט טוישן, האט ער געזאגט ער וויל נישט נאר אויף ניינצעטן פלאר דארט ווי טאמפסאן איז, האט מען אים געזאגט בלויז דארטן קענסטו נישט גיין. ער איז געגאנגען און ער האט געזאגט אז ער רעזיגנירט, און ער האט איבערגעלאזט א מעסעדזש אז מיסטער טאמפסאן איז א סייקאופעט, ער איז א משוגענער ער ווייסט נישט וויאזוי זיך צו פירן מיט ארבייטערס, ער ווייסט טאקע נישט אז אונז האבן מיר אים געבעקט וויפיל מאל מיר האבן געקענט, און סאטמאר האט געמאכט פון אים כל הדזשאוקס און כל הליצנות, און נאכדעם האבן זיי אים געגעבן אפאר דאלער לא יחרץ געלט און אלעס איז געווארן שטיל, ער איז גאר מיט זיי, ער מיינט ער וועט גוט פארן, ער פארט נישט גוט, אונז האלט מען ביים אריינברענגען כ'וויל נישט זאגן וועלעכע עידזשענסי פון די גאווערמענט, אינוועסטיגעיטן אלע זיינע זאכן, וואטשט'ס צו, יעצט האט ער דאך שונאים, ער האט געפייערט עלף מענטשן, ער האט געפייערט נאך, ער האט געפייערט דעם, ער האט געפייערט יענעם. די אלע קומען זיך יעצט צוזאמען אונז מאכן מיר, און זיין שוואכקייט איז אונזער שטארקייט, באט עניוועי, לאמיר זעהן ווי שנעל ס'וועט אדורכגיין און ווי שנעל מען קען עפעס טון, אבער למעשה וואס האלט מען שוין אז עיב דזשארדזש איז שוין די העכסטע פונעם די עי'ס אפיס איז א חזר, ער מיט ברוך מרדכי'ן קענען זיך געבן די האנט, ווען ער איז א איד וואלט איך אים אריינגעלאזט אין מונקאטשער מקווה ברוך מרדכי זאל מיט אים שטופן א גאנצן טאג, און הארטע סאמע תוכת, און דער. יחיאל בראנד, ס'א שאנדע וואס דא גייט פאר. סאו עניוועי, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן דעם מענטש ער שיינערהייט האט רעזיגנירט, אבער אלע פעיפערס זענען פול, דאס איז דאך שוין ממש א לצנות. יעצט וועט עטס פארשטיין פארוואס די די עי'ס אפיס וויל נישט אז פעדאפיילס זאלן ווי מ'זאגט ווערן עקספאוזד. סאו דאס מוז זיין קלאר אז מען מוז נעמען נקמה ווען נישט קומט דער אייבערשטער אריין, און איך זאג אז עיב דזשארדזש איז נאר וועגן דעם געפאלן, איך האב אים געשיקט א מעסעדזש נאר געפאלן ווייל דו האסט געוויסט אז אונז האמיר דיך געוואלט וועלן, נאר ווייל דו האסט צוגעזאגט צו וואטשן קינדער, פראטעקטן טשילדערן, ביסטו געגאנגען דו האסט דיך אויסגעפיפן, דו האסט געזען וואס דארט גייט פאר, און דו האסט דיך געלאכט פון די קינדער, האט דיר דער אייבערשטער יעצט באצאלט, און וואטש ער וועט נאך באצאלן פאר אלע, נאך באצאלן פאר טאמסאן, און ער וועט נאך באצאלן פאר דוב הייקינד. און ער גייט נאך באצאלן ווייל דוב הייקינד שטייט זייער שמאל יעצט, ער האט געפערליכע אינוועסטיגעישאנס, אפילו ער לויפט און ער וועט ווערן, און אמאל וועט ער באצאלן פאר וואלוו הער סאנדערס, פאר יעדן באצאלט דער רבונו של עולם, נישט געזארגט, די קינדער גייען זיין סעיף, מען האט יעצט געכאפט א פרינציפעל פון טו טוירטי ניין, איך האב אנגעדרייט. די אלע טאטעס פון די סקול זאלן קומען צו די הירינגס, און זיי קומען? הע הע עטס מיינטס ס'איז א דזשאוק? און נאכדעם וועט טאמסאן נישט האבן וואס צו ענטפערן פארוואס די אידן האט ער געלאזט פארוואס מאליק האט ער געלאזט גיין און אים לאט ער נישט גיין און נאכדעם איז דא נאך א היי סקול טיטשער האט יעצט געשיקט פאר די סטודענטס אלעס אין ברוקלין און דאס גייט זיין זייער זייער קלאפ אין דעם טאמסאן, וואטש ענד סי, עניוועי. סאו דער אייבישטער זאגט טאמער קומסטו נישט אריין גיי איך אריין קומען. יעצט די רמב"ם דארט אין שמירת הנפש זאגט די רמב"ם אזוי אז אפילו דער גואל הדם איז מוותר, לאמיר זאגן ער קריגט געלט צו אנדערע זאכן, זאגט דער הייליגער רמב"ם כל ממון שבעולם קען דאס נישט מוותר זיין, כ'ווייס די אלמנה זי טוט שוין מיטארבעטן, און מ'האט איר שוין געגעבן עפעס אפאר מיליאן דאלער, איז זי נישט בארעכטיגט אז זי טוט מיט זיי מיטארבעטן צו האבן א סוף ווי זיי? ספעשעלי איר מאנס בלוט קאכט נאך, ירמיה הנביא'ס בלוט האט געקאכט, איר מיינט דאס איז פיקטישן? ווען איינער זאל קענען זעהן געהעריג אינעם קבר אריין וויאזוי דעם הרוג דער שטארק זיין בלוט קאכט וואלט ער געזעהן ווי ס'קאכט אזוי ווי א הייסע טיי וואס ס'קאכט די וואסער. הרג'ט אפ א מענטש און מאכט א שווייג, זאגט דער רמב"ם פארוואס קען מען נישט כל ממון שבעולם קען עס נישט מוחל זיין, זאגט ער ווייל א מענטש איז בנין של הקדוש ברוך הוא, ער איז א חלק פונעם אייבערשטנ'ס געבוי. דו קענסט דעם אייבערשטנ'ס א פראפערטי נישט מוחל זיין. מען האט נישט געקענט פארקויפן שטארק'ס א פראפערטי נאר אז מען האט אים געהארגעט, אנדערש וואלט מען עס נישט געקענט פארקויפן, דו קענסט נישט פארקויפן פראפערטי פונעם אייבערשטן. געפינמיר אין די גמרא מסכת עבודה זרה כ'מיין ס'דף ל"ח דער ראש גלות האט עפעס נישט גע'פסק'נט ווי מען האט געוואלט און מען איז געגאנגען מען האט אים געהארגעט. אין דעם זענען מיר אונז מומחים שוין צוויי זעקס טויזנט יאר, וואס האט קין געטון פאר הבל, און דאס איז היינט, און אונז, און דער אייבישטער האט אונז געשיקט אין גלות, ווייל ס'איז געווען פול מיט אומזינסטיג בלוט וואס מ'האט פארגאסן, יעצט טוהן מיר די זעלבע, און נאכדעם דרייען מיר זיך אויס צום רבונו של עולם, רבונו של עולם זיי אונז מוחל, שיק אונז משיח, פארוואס? יעצט איז דא עפעס א גאנצע זאך מיט או די עי, ס'איז געווארן עפעס איינס מיט די וויזשן מעדיקל, דער דער זעלבער דירעקטאר איז געווארן אין די או די עי, נאכדעם איז געווען עפעס אפאר טעג וואס ס'האט נישט געארבעט די קאמפיוטער, דאס געפעלט מיר נישט די גאנצע זאך, איך האב מורא אז דאס האט צוטון מיט דעם הרוג, איך האב מורא אז דער הרוג. מען האט איינגעגעבן פעיפערס אויף אים אז ער האט געהאט א שוואך הארץ, קען זיין מען וועט נאך קאלעקטן אפאר מיליאן דאלער אינשורענס, די גאנצע זאך שטינקט אונטער, אבער דא אקעי דאס איז קלאר, אונז וואוינמיר אין א שטאט פון רוצחים, און ווי מער איך זעה וואסארא רוצחים ס'איז דא, איז ממש ס'שטייט ווען איינעם גייט דורך און זעהט נישט א חבר צוועלף חדשים דארף ער מאכן א ברכה, די ברכה איז מחיה המתים, אז יעדעס יאר ווערט דאך נגזר אדער צו לעבן אדער צו שטארבן, איך קען זאגן ס'איז יעצט דורך א ראש השנה, יעדער איד וואס ער וואוינט אין ווילימסבורג וואס ער איז א שטיקל פאבליק פיגור קעגן די שקצים איז איינגעשטעלט מיטן לעבן ער קען רואיג מאכן א ברוך אתה השם מחיה המתים איך הייב אן צו זעהן מיט וועלכע רוצחים איך האב מיך געשלאגן און איך הייב אן צו זעהן וואסארא סייעתא דשמיא איך האב געהאט מען זאל מיך נישט צומאלן און דערהארגענען און צען מאל האט מען מיך געוואלט איבערטרעטן מען האט געשאסן מען האט געשאסן מיט א גאן און נאכדעם האט מען געשאסן בליטש אין מיינע אויגן ס'ממש ס'איז אנבעליוועבל און נאכדעם קען מען זיך פארקויפן די רבי זכרונו לברכה מיט אלע אנדערע שייגעץ שטיק. איינער פרעגט מיך א גוטע קשיא, זאגט מיר פארוואס ערב יום כיפור האט איר נישט ארויפגעלייגט א האטליין אז מען זאל נישט געבן געלט פאר אתרא קדישא, איר שרייט דאך אז דאס איז גע'גנב'עט און דאס איז ליגנט און בלאף, זאג איך איך וועל דיר זאגן פארוואס, דו פרעגסט א מורא'דיגע גוטע קשיא, ביז ווילאנג די רוצחים זענען געווען אינאיינעם איז געווען א פראבלעם, היינט אז די רוצחים זענען צוקריגט טוען זיי דאך מיין דזשאב. זיי טוען באמת דאס וואס איך האב געדארפט טון, און ממילא האב איך נישט געוואלט זאגן מען זאל נישט געבן פאר אתרא קדישא, ווייל כ'האב געקענט באשטיין מען זאל יא געבן פאר אתרא קדישא, כ'האב געוואלט מען זאל געבן פאר אתרא קדישא. זיי האבן אין ארץ ישראל האבן זיי זיך צושלאגן, האבן זיי ארויסגעגעבן פאשקווילן איבער די גאנצע שטאט, שטייט אזוי, ערב יום הקדוש תשע"ה, טייערע אידן רחמנים בני רחמנים, ווען מיר זענען זיך מסכנן פארן בורא כל עולמים ביום, יום הדין הגדול והנורא, בעט מיר וכל הרשעה כעשן תכלה, האב מיר אינזין דעם ממשלת הזדון פון ארץ ישראל, ס'איז אבער אויך דא די פרומע וועלכע רייסן אויס די הייליגע תורה פון אידישע הערצער און פייפן זיך אויס אויף אלע. הלכות פון די תורה און די פסק דין פון די ערליכע פוסקים וואס זענען אונטער אונז און די זעלבע אמונה ווי אונז און זיי זענען פון די ערליכע קנאים אין ארץ ישראל, אזוי און אזוי ווייטער. זאגן זיי אז אונז בעטן זאלן בעטן ביים אייבערשטן אז לעזער קעסטענבוים און אברהם סלונים און יצחק שלמה בלוי און שלום שישון און גבריאל פאפנהיים, די רוצחים בדם קר זיי הרג'נען מיט קאלט בליטיגקייט פון ערליכע אידן, ירושלים און בית שמש שוינט נישט קיין טרערן ווייל די שערי דמעות לא ננעלו. דאס האבן מיר ארויסגעגעבן דוד שמידל'ס חברה. ס'איז ממש א זאך. עס איז אנבעליוועבל. סא זאל איך זאגן מ'זאל נישט געבן די אַכצן דאלער? מ'געט עס שוין נישט יעצט. אז מען זאל אפשטעלן גראבן טויטע ווייל דוד שמידל גראבט אויך טויטע, מען געט עס יעצט ווייל זיי ווילן בעטן דעם אייבערשטן אז די רשעים און די רוצחים וואס זיי האבן אומגעברענגט די קברים זאלן באצאלן א פרייז. וועגן דעם האב איך נישט געזאגט מען זאל נישט געבן געלט פאר אתרא קדישא, געב יא געלט, דער אמת איז ביידע גראבן טויטע, נאר די זאלן זיך אריינרייסן מיט די און די מיט יענע, יעצט איך וויל פרעגן די אלע חברה, ר' לעזער קעסטענבוים, אברהם סלונים, יצחק שלמה בלוי, שלום שישון, גבריאל פאפנהיים, ס'פילט גוט צו זיין אין אלע גאסן אין ירושלים מיט בזי בזיונות. וועל, אויב ס'פילט נישט גוט, דעמאלטס האט עס געדארפט רעכענען אלע יארן וואס העטס עס געטון פאר יעדן. ס'האט קיינעם נישט גוט געפילט, קיינעם האט עס נישט געשמעקט אז מ'האט אים מבזה געווען פאר גארנישט. סאו עניוועי, די סייעתא דשמיא וואס איך האב געהאט אז זיי האבן מיך, איך בין געבליבן לעבן, דארף מען מאכן אן עקסטערע ברכה, ברוך מחיה מתים. יעצט למעשה זאגט מיר איינער א מורא'דיגע זאך, כ'האב אזוי געלאכט, ער קאלט מיך אפ פאר ראש השנה און האט מיר געזאגט אז זיין ספרדישער חכם האט אויף מיר ארויף געלייגט דריי פולסא דנורא'ס, דאס וואס מ'האט ארויף געלייגט דעמאלטס אין ארץ ישראל אויפן פריים מיניסטער און ביז דרייסיג טאג שטייט אז מ'לייגט עס ארויף, ס'דא צו קויפן דעם נוסח וואס מ'טוט, און ביז דרייסיג טאג איז יענער א געהארגעטער. פרעגט מיך יענער, וויאזוי איז דאס מעגליך? ער האט שוין געעפנט פתיחת הארון, ער האט שוין אלעס געטוהן. זאגט ער, דער מענטש מוז האבן עפעס זכותים, ווייל עס גייט נישט אזוי, די פולסא דנורא, דאס ארבעט. נו, אז ס'ארבעט נישט, זעהט עס אויס אז דאס איז דאס געוויין פון די קינדער. כ'האב געדאווענט ראש השנה, געווען דארטן אפאר קינדער, זיי האבן געהאט די מחזורים וואס מ'האט צוזאמגעשטעלט פאר קינדערלעך, בין איך געזעסן און געטראכט, זעהסט, רבונו של עולם, דאס קינד קען דא זיצן רואיג, דו ווייסט פארוואס ער זיצט דא רואיג? ווייל מ'האט מיך געשאסן און מען האט מיך פארשעמט און מבזה געווען אין די גאנצע וועלט, זע זיין דאווענען, דאס זאל ארויפגיין אונטער דיין כסא הכבוד, קוק אן די סעיפטי פון די קינדער, קוק ווי סעיף זיי זענען. כ'האב געדאווענט אונטערוועגנס, איך קען דאך נישט דאווענ-, מען האט דאך נישט אריין אין קיין שול, האב איך געדאווענט ערגעץ אין צווישן די וועלדער, בקיצור, איך בין דארטן געווען, כ'האב געדאווענט און געזעסן. די נעקסטע סיט לעבן מיר א בחור'ל געהאלטן איין קוקן אויף מיר, קוקט און קוקט און קוקט, קיצור איך האב נישט געוויסט ווער ער איז, וואס קוקט ער אזוי, ווען ס'איז געווען פאוזע בין איך צוגעגאנגען צו איינעם, געפרעגט ווער איז דער בחור, זאגט ער דער בחור, דער נעבעך א וויקטעם, געדענקסט האסט געזאגט דעם יענקל בוקסבוים דעם מלמד פון סקווער, דער וואס אונז האמיר ארויסגעווארפן נאכדעם וואס דו האסט אים געהאט אויפן האטליין, ער האט אים אנגע'חזר'ט, זאג איך דער בחור זעט אויס צו זיין, א בחור אין די יארן שוין זיבעצן אכצן, זאגט ער ער האט אים גע'חזר'ט צוויי יאר צוריק, פלעגט. אלע קינדער אין סקווער מטמא זיין, דאס איז דאך אזא מין שמוץ יענס וואס דארט איז געווען, היינט איז די רבי האלב אויסגעוועבט, מ'האט אים שוין געמאכט נעכטן א באגלייטונג אזוי ווי מ'מאכט אין סאטמאר, פרעג איך איינעם אויפן באס פארנדיג וואס מאכט מען אים יעצט א באגלייטונג, נעמט ער זיך לאכן, דו ווייסט נישט, די רבי וואוינט שוין פערציג פופציג יאר פון איין הויז ביז, פון זיין הויז ביז די שול, ס'איז איין גאס. נאר זעהט אויס אז די רבי ווייסט שוין נישט ווי אהיים צו גיין מאכט מען אים מיט מוזיק, ער איז דיפרעסט, ער ווערט אויסגעוועבט, ער קוקט זיך אום וואס פאר א חורבן ער האט אנגעמאכט, און דער חורבן איז נישט געפערליך, נאר ווען ער קוקט זיך אום וואס ער וואלט ווען געקענט אויפטון, וואלט געהאט ווען א חסידיש שטעטל, ס'איז ביזי ארויסצוגעבן א מעפ אז א מייל ארום און ארום האט די רבי זכרונו לברכה דער סקווערער רבי נישט געהאלטן מען טאר דארט וואוינען, ס'האבן זיך אפגעקויפט פערציג. ליטווישע אינגעלייט אקראס פון סקווער, הייזער זייער ביליג פון די גוים געקויפט, סקווער האט קיינמאל נישט געוואלט קויפן ווייל זיי האבן דאך געוואוסט זיי האבן ארויסגעגעבן א צעטל האט זיך יעדער דערשרעקן, און די חברה גייען בויען דארט א גרויסע שול. ס'איז א באנדע רוצחים מיט מושחתים. זיי האבן פארברענט ראטענבערג ווייל ער האט געדאווענט אין א נורסינג האום אין אפסטעיט. און יעצט שיקן זיי א מנין אז מ'זאל דארטן דאווענען, מ'איז אזוי ברוגז אויף די מנין, קודם איך האלט מ'טאר נישט מיט זיי דאווענען ווייל זיי זענען רוצחים, דאס גאנצע מנין איז געשטעלט אויף אידיש בלוט, און אויסער דעם האבן זיי געשטעלט בעלי תפילות, איר הערט, קינדער אין חדר דאווענען בעסער, און זיי פירן א גאנצן פאליטיק, זיי געבן נישט קיין עליה פאר נחום ראזענבערג, נישט וואס איך וויין נאך די עליה, איך האב געזען ווי די קינדער דאווענען האב איך געזאגט זעסט רבונו של עולם דאס איז מיין עליה מיט מיין מפטיר יונה און מיט אלעם, די קינדער זענען סעיף, דער. נאו דאוט אין עניבאדיס מיינד, נאר זיי גייען נאך באצאלן פאר דעם א ביטערע פרייז אויך, זיי ווייסן נישט אז איינער טארגעט יעצט דעם רעבן, ער טארגעט קלאר דעם רעבן, ער טענה'ט אז די רעבע איז געווען ווען שעה ברייער האט מיט אים געמאכט משכב זכר, און זיי האבן אים געגעבן מעדיקעישן ער זאל ווערן קאזעפרעניק, זיי האבן געהארגעט דאס קינד, וואטש ענד סי, כ'האב ענק געזאגט, געדענקטס כ'האב ענק געזאגט אז מ'גייט איינזעצן טויבענפעלד דעם ערשטן? מען האט אים איינגעזעצט, ער האט זיך ארויסגעדרייט, דעם צווייטן האט מען האב איך געזאגט מען גייט אים איינזעצן, ער גייט זיך שוין נישט ארויסדרייען, ער פליעט שוין נאט גילטי, ער טוט אזוי ווי נחמיה וועבערמאן מיט ברוך מאטקא דאס ערשטע מאל, און יעצט קומט א דריטע קעיס, און ס'וועט אזוי גיין קעיסעס איינס נאכ'ס אנדערע, ווייל איר ווייסט נישט וואסערע חורבן מ'האט דארט געמאכט.
סא זיי קומען אויך אן, דער רבי זכרונו לברכה האט געזאגט אז דער חינוך מוז זיין עקסטער און קיין שום אידן זאלן נישט וואוינען ארום און ארום. איך האלט ער האט דאס נישט געמיינט, איך האלט ער האט געמיינט די אלע מאדערענע אידן, ווייל ער האט נישט געוואלט מען זאל זיך אויסלערנען, ווען איינער האט אמאל ארויסגעמופט אויף מאנסי האט יעדער געזאגט ער וועט האבן מאדערענע קינדער ווייל ס'איז געווען אלעס א מאדערענער חינוך, דאס האלט איך ער האט געמיינט. אבער איך האלט נישט אז ער איז געווען אזא אזא שלעכטער מענטש אז ער האט נישט געוואלט אידן זאלן וואוינען ארום אים, אזא שלעכטער מענטש זאל ער זיין? כ'האב ענק שוין געזאגט. רבי יענקעלע לייזער האט געזאגט פאר איינע פון די קרעטשענעווער רעבעס, ער האט געזאגט אז ער האט אמאל זיין זיידע האט געוויזן פאר עפעס א רעבן זעהסט דעם האלבן בית החיים האב איך געשיקט אהין, פאר יעדע הקפדה האט ער געשיקט א מענטש, זאגט ער אנטשולדיגט איך האב געמיינט אז אייער זיידע איז געווען א פועל ישועות יעצט הער איך ער איז געווען גאר א מאסן מערדער, איך האלט נישט דער אלטער סקווערער רבי איז געווען אזא דוד'ל טווערסקי, נישט געוואלט אידן זאלן וואוינען ארום אים. איי דאנט בעליוו דעט. סאו פארקויפטס נישט דעם רעבען זכרונו לברכה די זעלבע סטארי וואס סאטמאר טוט. אונז גלייב מיר שוין נישט אין סאטמאר די רעבען זכרונו לברכה. מען גלייבט אז די רבי געווען א צדיק. מען גלייבט נישט וואס עטץ פארקויפטס אין זיין נאמען. די זעלבע גלייבט שוין נישט סקווער אויך נישט. כ'האב גערעדט מיט די סקווער אינגעלייט. יעדער לאכט. קומען יעצט א שטעטל. מ'עט זיך דארטן גרינדן, מענטשן האבן וואוינען. און א גוטן טאג, ווער ער איז באלעבאס אויף די גאנצע שטאט. דער מונקאטשער האט אפגעקויפט דארטן א הויז פאר זייער ביליג מיט א צוויי עיקער לאנד, און אזוי ווי סקווער איז געוואויר געווארן האבן זיי אים געשטערט, מ'האט שוין נישט געקענט שטערן ווייל דער קנין איז שוין געווען שטילערהייט, האט מען געמוזט באצאלן עפעס אכט ניין הונדערט טויזנט דאלער אפטריט געלט פאר מונקאטש. דעטס די וועי טו דו איט. ווער איז סקווער? וואס מיינען זיי זיי זענען? האבן אנגעצינדן אפאר הייזער פון מענטשן. ס'איז אנבעליוועבל. סא אונז ווייסט מען נישט מיט וועם אונז האבן זיך געשלאגן, אונז האבן זיך געשלאגן מיט די גרעסטע רוצחים, האבן מיר זיך געשלאגן מיט סקווער, סקווער איז רוצחים, זיי האבן אנגעברענט ראטנבערג, זיי האבן מיך אויך געקענט אפברענען, מיר האבן זיך געשלאגן מיט די סאטמארע רוצחים, זיי האבן געהארגעט אפאר מענטשן, זיי האבן געהארגעט חזקל שמש, זיי האבן געהארגעט דעם שטארק. זיי האבן מיך אויך געקענט אך זיי האבן מיך געוואלט הרג'ען, ס'איז געקומען שליחים פון משה אבות המוסרים איז געקומען שליחים זאגן אז מ'עט מיך הרג'ענען, ס'איז געקומען אן איזרעילי מאפיא געזאגט שפאר צו דעם האטליין ווען נישט שיס איך, ס'זענען געקומען צוויי אילאוויטש ברידער רוצחים, זיי האבן געזאגט אז משה פירט די שטאט און זאלסט אבאכט געבן און דו זאלסט און דו זאלסט. און ווי פירט ער די שטאט? ער פירט עס אין דר'ערד אריין. עניוועי. סאו ס'איז ממש א חסד השם אז מען קען זאגן ברוך אתה השם מחיה המתים, ס'איז אלץ געמאכט צו לערנען פאר יעדן און צו ווייזן, רבותי, סוף כל סוף טוט דער אייבערשטער נעמען נקמה אין די אלע זאכן, אז לייזער קעסטנבוים מיט דארטן זיינע שותפים מיט די אלע שקצים, פערלמוטער קומען נישט ארויס, אז מען האט געהארגעט דעם מענטש און מען דארף תשובה טון אויף דעם, זאלסטו וויסן, וואטש און זי ווי דער אייבערשטער וועט זיי אראפברענגען מאיגרא רמה לבירא עמיקתא, ווייל אזוי זאגט דער ספר צרור המור, אז דער אייבערשטער קומט אריין אין די מלחמה, מיט'ן אייבערשטן קענסטו דיך נישט קריגן, אסאך האבן עס געטרייט. נאר זיי האבן געזינגען דעם ניגון משרתיו שואלים זה לזה איה מקום כבודו זיי טרעפן אים נישט זאלן אים הרג'נען הגם דער אייבישטער איז מלא כל הארץ כבודו דער אייבישטער איז אש אוכלה אש און אפילו דאס איז ער אויך נישט דאס איז נאר אונז זאל מיר פארשטיין ס'איז נאך העכער פון דעם ס'איז בלתי גבול וואס אונז קען מיר פארשטיין אינעם אייבישטן איז אלץ בלתי גבול אונז וועל מיר קיינמאל נישט דערגיין.

דאנערשטאג און פרייטאג. חודש חשון און כסלו גייט זיין כסדרן, וואס דאס מיינט אז חשון גייט זיין חסר, און כסלו גייט זיין מלא. אזוי די סדר החדשים. אז חשון איז חסר און כסלו איז מלא. יעצט, דעם ערשטן טאג פסח גייט זיין שבת. ס'איז א שנה פשוטה, ס'איז נישט קיין שנה מעוברת. ס'איז א שנת השמיטה, און. ס'איז דרײַ הונדערט און פֿיר און פֿופֿציק טעג און ס'האט איין און פֿופֿציק שבתים. יעצט וויל איך אביסל רעדן, אזוי ווי איך האב געזאגט ס'וועט זיין א שמיטה, וויל איך אביסל רעדן פון שמיטה. ס'דא, די גמרא ברענגט אין מסכת סנהדרין דף ל"ט, וואס איז די טעם פון שמיטה, זאגט דער אייבישטער פאר די אידן, פלאנצטס איין זעקס יאר, די זיבעטע יאר זאל זיין שמיטה, כדי עטס זאלטס וויסן אז דאס לאנד איז מיין. ס'געהערט פארן אייבישטן. און אינעם חינוך ווערט געברענגט, ס'איז מצוה פ"ד, משורשי המצוה, פון די שורשים פון די מצוה, לקבוע בלבינו, אז מ'זאל קובע זיין אין אונזער הארץ און לצייר ציור חזק, מ'זאל מצייר זיין א פעסטן ציור במחשבותינו, ענין חידוש העולם, כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שלא ברא דבר, האט דער אייבערשטער נישט באשאפן גארנישט דעם זיבעטן טאג, הכתוב מנוחה על עצמו האט דער אייבערשטער געשריבן אז ער האט גערוהט ולמען הסר ולשרש מרעיוננו דבר הקדמות אז כדי מען זאל זיך אין אונזער געדאנק משרש זיין אז ס'איז נישט דא אזא מין זאך וואס ס'איז געווען פארן אייבערשטן דאס מיינט חלילה אז די וועלט איז א קדמון אשר יאמינו הכופרים בתורה די וואס זיי לייקענען די תורה גלייבן אז די וועלט איז א קדמון און וויאזוי איבער בו יהרסו כל פינותיה ויפרצו חומותיה, מיט דעם טוען זיי די גאנצע תורה אלע ווינקלען צו צעווארפן און צו צעברעכן די חומה פון די תורה, וועגן דעם בא חובה עלינו להוציא כל זמנינו יום יום ושנה שנה, יעדן טאג און יעדעס יאר, על דבר זה למנות צו ציילן שש שנים ולשבות בשביעי. ובכן, לא יתפרד הענין לעולם מבין עינינו תמיד, וועט זיך עס קיינמאל נישט פון אונזער אויגן אוועקרוקן, והיא, און דאס איז אזוי ווי כענין שאנו מונים ימי השבוע בששת ימי עבודה, און נאכדעם ויום מנוחה, ולכך ציווה הקדוש ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו מלבד השביתה, אויסער דעם וואס מען דארף רוען טאמער וואקסט פון זיך אליין. מוז מען אלעס מפקיר זיין, פארוואס שיזכר האדם כי הארץ שמוציאה אליו הפירות בכל שנה ושנה, א מענטש זאל זיך דערמאנען אז דאס וואס די ערד געבט ארויס פירות יעדעס יאר, לא בכח וסגולה תוציא אותה, נישט מיט כח, נישט ווייל דו האסט איינגעפלאנצט, און נישט מיט סגולות, כי יש אדון עליה, ס'איז דא א בעל הבית, א באשעפער וואס ער פירט די וועלט, וכשהוא חפץ, ווען דער אייבערשטער וויל, הוא מצוה אליו להפקירם הייסט ער מען זאל עס פריי מאכן, ועוד יש תועלת נמצא בדבר, איז האמער דאך דא שוין צוויי תועלת'ן, איינס איז אז. צו ווייזן אז איך גלייב אז די וועלט איז נישט קיין קדמון אז דער אייבישטער האט עס באשאפן, די צווייטע איז אז די פירות וואס די ערד געבט ארויס איז נישט מיט קיין כח פון דיר און דיין סגולות נאר אז ס'דא א באשעפער וואס ער פירט עס, און די דריטע איז לקנות בזה מידת הוותרנות איז מוותר כי אין נדיב כנותן מבלי תקווה אל הגמול, א מענטש וואס ער געבט אוועק און ער האט נישט קיין שום האפענונג אז מ'וועט עס אים אמאל צוריק געבן, דאס איז די גרעסטע נדיבות הלב וואס ס'איז דא. האמער שוין דריי טעמים, ועוד יש תועלת אחר, און ס'איז דא נאך א תועלת, נמצא בזה שיוסיף האדם בטחון בשם ברוך הוא, דער אייבערשטער וויל אז מענטשן זאלן זיך פארלאזן אויף אים, נישט זאלסט מיינען אז דו טוסט עפעס, כי כל המוצא עם לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גדולי קרקעותיו, יעדער מענטש וואס ער. קען אפמאכן מיט זיין הארץ אז זאל מפקיר זיין אלעס וואס זיינע פעלדער האבן געוואקסן, אויכעט די נחלת אבותיו הגדלים בכל שנה אחת, און אויכעט דאס וואס ער האט ירושה פון זיינע עלטערן די פעלדער און דאס וואקסט נאר איינמאל א יאר, ומלומד בכך הוא וכל המשפחה כל ימיו, און ער איז צוגעוואוינט אזוי און זיין גאנצע משפחה א גאנץ לעבן. לא תחזק בו לעולם. ער וועט זיך אים קיינמאל נישט אנכאפן אין זיך, מידת הכילות הרבה, די מידה פון צו זיין קארג, זייער קארג, ולא מיעוט הבטחון, און ער וועט נישט האבן ווייניג בטחון, נאר ער וועט האבן אסאך בטחון. דאס איז די לשון פונעם הייליגן חינוך. יעצט, כ'האב ענק פריער נאכגעזאגט אין ספר צרור המור, האב איך געזאגט דאס איז ר' אברהם סבע, דאס איז א ספרדישער. פרשת בהר זאגט ער אזוי, ענין השמיטה והיובל יש להם סודות עמוקים, שמיטה און יובל האבן זיך סודות עמוקים, ודברים שהם כבשונו של עולם, דאס איז הויעכע זאכן, באהאלטענע זאכן, און לפי הנגלה היא שורש כל התורה כולה ויסוד העולם כולו, דאס איז די שורש כל התורה כולו און די יסוד פון די גאנצע וועלט, כי העולם אי אפשר להתקיים אלא עניים עם עשירים, די וועלט קען נישט שטיין נאר עניים מיט עשירים, וידוע כי העני. כי ימיו מכאובים וכעס ענינו, ער איז אייביג אנגעצויגן און גערעגט, כי אין לו מה לאכול, ובכל עת און אין יעדע צייט, ובכל עונה עיניו נשואות לשמים, וחייו תלויים לו מנגד, יעדע מינוט האט ער מורא, ער וועט נישט האבן וואס צו עסן, וועט ער שטארבן, והעשיר דער עושר כל ימיו בשמחה, וטוב לב משתה תמיד, ער איז אייביג העפי, ובשמחתו שוכח את העני. מיט זיין שמחה פארגעסט ער דער ארעמאן, ואינו יודע במכאוביו און ער פילט נישט זיין צער. זה כוונת התורה בשמיטה ויובל, שאפילו עשיר נושא עיניו לשמים, דער עושר זאל זיך אויך אויפהייבן די אויגן צום הימל, אחר שאין זורעים וקוצרים מען קען נישט איינפלאנצן און מען קען נישט שניידן, ואומר און ער וועט זאגן מה אוכל ומה אשתה וואס זאל איך עסן און וואס זאל איך טרינקען, כדי שידע. ויזכור צער עני שכל ימיו ושנותיו בצער ודאגה, וגם אחר עבור השמיטה וואס גייט דורך די שמיטה ויראה עשיר עצמו בעושרו, יזכור שנת השמיטה איך שהיה בדאגה מה לאכול, ער וועט זיך דערמאנען אייביג אז ער האט זיך אמאל געזארגט וואס וועט ער האבן צו עסן דאס יאר פון שמיטה, ויחשוב וועט ער טראכטן מה יעשה עני שכל ימיו מכאובים. וואס טוט דער ארעמאן וואס אלע זיינע טעג זענען פארווייטאגט? ולא ראה בטובה, ועל זה ירחם על עני, וזה יסוד התורה והעולם כמו שכתוב עולם חסד יבנה. יעצט איך וויל נאכאמאל קלאר מאכן, כ'האב שוין געזאגט א שיעור אין פרשת בחוקותי אז ס'איז דא דריי שיטות, ס'איז דא א שיטה אז בזמן הזה איז אינגאנצן נישט שייך קיין שמיטה ווייל ס'איז נישט דא קיין יובל, ס'איז דא א שיטה אז ס'איז מדרבנן שייך שמיטה, און ס'איז דא אז ס'איז מן התורה. עם כל זה, וואס ס'איז דא וואס האלטן ס'נאר א דרבנן און ס'איז דא וואס האלטן ס'אינגאנצן נישט שייך קיין שמיטה, איז דא אזא מין זאך וואס דאס הייסט א סימפעטי, א סימפאטיע, פאר דעם ענין פון שמיטה. אפילו ס'איז לאמיר זאגן נאר א דרבנן, איז מען אויכעט חושש אויף אלע זאכן. און כ'על ענק זאגן פארוואס. ס'איז דא א רמב"ן. על התורה, אנפאנג פרשת בהר זאגט ער אזוי, דער סוד פון שמיטה איז א סוד וואס דאס איז זייער גרויס און ס'רומז ליום שכולו שבת, ולכך זאגט ער החמיר הכתוב האט די תורה מחמיר געווען בשמיטה יותר מכל חיובי לאו, פארוואס? ווייל דאס האט צו טון מיטן יום שכולו שבת, ועליה נתחייבו בגלות, און וועגן דעם זענען מיר מחויב געווארן גלות, עטס זעהן ביים ערשטן די ערשטע תוכחה פון פרשת בחוקותי שטייט נאר וועגן דעם האט מען אונז געשיקט אין גלות ווייל. מ'האב מיר נישט געהאלטן שמיטה. מפני שכל הכופר בה אינו מודה במעשה בראשית, ווען איינער לייקנט אין שמיטה איז ער נישט מודה במעשה בראשית ובעולם הבא. נאכדעם זאגט ער ועוד יש רמז בשמיטה ויובל לשערי בינה, איך וויל נישט אין דעם אריינגיין ווייל די סודות פון דעם רמבן, דער רמבן זאגט אנפאנג בראשית, טאמער מיינסטו איך גיי דיר אויסזאגן די סודות פון. את מעשה בראשית זאלסטו נישט טראכטן אזוי ווייל איך האלט נישט ביים דערציילן דאס געבט מען נאר איבער איש מפי איש ווייל די סודות פון רמבם זענען צו טיף אונז זאל מיר אפילו רעדן דערפון יעצט סאיז דא די בעל התוספות האבן געמאכט א ספר מושב זקנים על התורה און אין נחל קדומים פונעם חידא ווערט עס געברענגט משם רבינו אפרים שש שנים תזרע סופי תיבות שמע. און אין פסוק שמע ישראל איז דא זעקס ווערטער צו זאגן ווער ס'פלאנצט אן אין די זעקס יאר און רוהט דעם זיבעטן יאר איז מעיד דעם יחוד פונעם אייבערשטן אז ער איז א יחיד און ער האט באשאפן די גאנצע וועלט אין זעקס טעג, און ווען איינער חלילה פלאנצט איין אין שמיטה איז אזוי ווי ער לייקנט אין יחודו של עולם. סאו די פסוק שמע ישראל דאס זענען קעגן די זעקס יאר פון איין שמיטה צום צווייטן.
איז במילא האבן אונז א ספעשל סימפאטיע צו שמיטה, און אונז וויל מיר אפהיטן שמיטה. און נאך מער, ס'ווערט געברענגט אין אגרא דכלה, אנפאנג פרשת בהר, שטייט מה ענין שמיטה אצל הר סיני. איז זאגט ער א מורא'דיגע זאך, ביים בארג סיני איז געווארן נפסק זוהמת הנחש. די גאנצע פארוואס אונז מוז מיר ארבעטן שווער אין די פעלדער און אין די וויין גערטנער, קומט דאך פונעם חטא פון אדם הראשון. און פון די זוהמא פונעם נחש, ווייל דעמאלטס איז נגזר געווארן קוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה בזעת אפיך תאכל לחם, דעמאלטס איז נגזר געווארן אז די די חיטה די ווייץ האט אזא מוץ אזא קערל און מען מוז דאס אראפ נעמען, דאס איז די אלע מלאכות, שבת טאר מען נישט טון די אלע מלאכות, זורע חורש קוצר מעמר, וועגן דעם ווייל מיט דעם איז מען מתקן דעם חטא פון אדם הראשון. איז פארן חטא איז געווען אנדערש, די ערד האט ארויסגעגעבן די פירות, מען האט געקענט גראד עסן דערפון אן א שאלעכץ און אן גארניש, אן א פסולת, און אזוי וועט זיין לעתיד לבוא, אז די ערד וועט ארויסגעבן גלוסקאות, וועט ארויסגעבן בילקעלעך, איז אויף דאס איז מרומז די מצוה פון שמיטה, אן ארבעטן פון א פעלד און פון א וויינגארטן, נאר מנוחה, זיך מדבק זיין צום הייליגן באשעפער. און דאס וועט אוועקנעמען די זוהמת הנחש, און וועלן מיר זיין פונקט אזוי ווי מיר זעמיר געווען נאנט ביים בארג סיני, וואס דער אייבערשטער האט אונז אלעס מוחל געווען, ס'האט זיך אויפגעהערט די זוהמת הנחש. יעצט למעשה וואס דאס מיינט אונז צו זאגן איז, אז אונז דארף מיר זייער אבאכט געבן אויף שמיטה. יעצט, דער חזון איש האט געהאלטן א חומרא אז ביי אתרוג וואס מ'האט געקלויבט נאך ראש השנה, כאטשיג ס'איז שוין געווען, גענוג געוואקסן, אויפן בוים איז אויכעט שייך שמיטה. יעצט אז דו גייסט נעמען אן ארץ ישראל'דיגן אתרוג היי יאר האסטו געטוהן ממש א געפערליכן פארברעך ווייל לויט אסאך פוסקים ביסטו עובר אויף שמיטה. יעצט דארפסטו וויסן אז יענער האט עס איינגעפלאנצט ער האט זיך נאר פארלאזט אז ביי פיירות. גייט מען נישט בתר לקיטה. אבער ס'איז דא שיטות אז טאמער מ'האט עס אראפגענומען שוין נאך ראש השנה איז עס א פראבלעם. יעצט ווען מ'האט אראפגענומען די אתרוגים וואס ס'ווערט יעצט פארקויפט הייבט זיך דאך אן א ספק. ווייל היינט מיט א פליגער קען מען. מ'האט עס געקענט אראפנעמען ראש השנה אויך און ס'איז געקומען אריין צו פליען. איז במילא דארף מען וויסן אז מ'זאל נישט נעמען פון ארץ ישראל. יעצט, כ'האב געזאגט מיטן זומער אז מ'זאל נישט נעמען די אלע פלעצער ווי אז מ'פארט אהין זענען אידן איינגעשטעלט מיט סכנות נפשות אזוי ווי אין מאראקא. סאו למעשה זענען שוין געפארן, ס'איז דא א פראבלעם אם כן מכשילם לעתיד לבוא, נו, אויף דעם וועט מען זיך שוין זארגן נעקסטעס יאר זעהן צו די אראבער, די אייסעס חברה ווילן נאך אפהאקן די קעפ. איז כדאי היי יאר נישט צו נעמען אן ארץ ישראל'דיגן אתרוג. מ'קען נעמען פון מאראקא, מ'קען נעמען פון איטאליע. יעצט איך וויל ווייזן. פארן עולם מען זאל פארשטיין וויאזוי דער סמך מם ארבעט, דער סמך מם איז דאך אזוי מין אנבעליוועבל, דער רבי זכרונו לברכה האט אונז געלערנט מען טאר נישט נעמען געלט כח הפועל בנפעל, אלע ישיבות לעבן פון די געלטער, מען האט זיך אויסגעפיפן אויפן רעבן, מען האט זיך אויסגעלאכט, פארוואס האט מען זיך טאקע אויסגעלאכט? ווייל די תירוץ איז, ווען עשו וויל מכשיל זיין יעקב וישקהו געבט ער אים א קיש, מען געבט אזויפיל געלט אז מען שווימט מיט געלט, אפילו פרי קעי מיט אלעם. מען געט דיר וויפיל געלט דו ווילסט נאר לערן נישט מיט די קינדער א בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, די וועלט איז א קדמון חלילה. יעצט, סאיז דא אין ארץ ישראל איז דא אסאך שיטות וואס מען טוט, אדער מען מאכט אן אוצר בית דין, אדער מען פארקויפט די לאנד פאר א גוי, אדער און דעמאלטס האלט מען אז ס'איז נישט שייך קיין שמיטה. נאכדעם איז דא א דריטע זאך וואס מען פייפט זיך אויס. אזוי ווי אונז פייפן מיר זיך אויס מיטן פרי קעי פראגרעם, פייפן זיך דארטן די פארמערס אויס. האבן זיי געמאכט א גרויסן קאאלישן, א יוניאן, און זיי לאכן. זיי האלטן נישט ביים פארקויפן דער לאנד, זיי האלטן ביים ארבעטן געהעריג. זיי לאכן פון יעדן. פארוואס האסטו געוואלט אז דער פרייער זאל נישט לאכן ווען דו ביסט א פרומער און דו לאכסט אויכעט פון די אלע אידישקייט? און וואס האט דער סך הכל אים געטון? געבאקט יעצט א גאנצע מלחמה צווישן רוסלאנד און אמעריקע, און אמעריקע האט בויקאט אסאך זאכן פון שיקן אויף רוסלאנד, רוסלאנד איז א גרויסער קעניג ער לאכט פון די וועלט, א קעניגרייך, וואס האט ער געטון? ער האט געזאגט פאר מדינת ישראל אזוי ווי דו שיקסט דאך מיר אריין עסן בערך פאר דרײַ הונדערט מיליאן דאלער איך גיב דיר יעצט פאר א ביליאן דאלער דאס יאר זאלסטו מיר אריין שיקן איך העכער עס מיט דרײַ פאכיג טאמעיטעס פיקלס מיט אלעם וויל איך אייך פרעגן א זאך

ס'איז אזא קדושה פונקט אזוי ווי ס'איז דא חנוכה און חנוכה איז אזא קדושה ווי דער הייליגער יום טוב סוכות. סוכות איז אזא הייליגער יום טוב, מען נעמט קער קודם אויף די שבעים אומות, מען געבט יעדן זיין שיריים און נאכדעם איז מען זיך מדבק אינעם אייבערשטן. ס'ווערט געברענגט פון אר"י הקדוש אז ס'איז נישט דא נאך אזא הויעכע מאמענט אין גאנצן יאר אזוי ווי ווען מען זאגט אתה הראת. אתה הראת פון שמיני עצרת און שמחת תורה, דאס איז וועגן ממש יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, איז דער העכסטער פונקט פון דעם גאנצן חודש און פונעם גאנצן יאר, ווייל די יום טובים הייבן זיך דאך אן פסח, דער אייבערשטער האט נישט געוואלט אז אונז זאל מען דארפן ווינטער זיך קלעטערן עולה רגל זיין ער האט געוואלט מען זאל קומען פיר מאל א יאר, איז סוכות האט ער געמאכט אז מען זאל האבן דאס דריטע מאל, און די פערדע מאל איז חנוכה, חנוכה פייערט מען שוין אינדערהיים. די חנוכה איז המשכה פון סוכות, ווייל דער אייבערשטער האט רחמנות געהאט מען זאל נישט מוזן אין די רעגנס און אין די קעלט און אין די בלאטעס זיך דארפן גליטשן, איז דער סוכות איז אזוי ווי צוויי מאל עולה רגל זיין, וועגן דעם איז שמיני איז רגל בפני עצמו. יעצט, ס'ווערט געברענגט פונעם הייליגן בעלזער רב, ובימי אקרא, וויאזוי דאס מעגליך אז מ'האט געזינדיגט, געזינדיגט, וויאזוי קען מען תשובה טון? זאגט ער, נאר ס'איז דא אזא בחינה ובימי אקרא, מ'קען צוריקרופן די אלע טעג, מ'קען אנהייבן נאכאמאל. און דאס גייען מיר יעצט טון, האבן אזא הייליגן יום טוב, דארף מען זען אז מ'זאל עס אויסנוצן יעדע מינוט אזוי ווי עס דארף צו זיין. ס'ווערט אויך געברענגט, קץ שם לחושך. דער חושך האט דאך אויכעט אן ענדע. נאר די וועלט זאגט א ווערטל אז קדחות האט דאך אויכעט אן ענדע. ס'מוז דאך נישט אייביג אנהאלטן. לאמיר טשעינדזשן די לייף סטייל. נאר א מענטש מאכט א חשבון ער האט צוזאמגעזינדיגט מיט אלעם וואס קען ער יעצט טון. איז דא א פסוק אין תהלים מוריד שאול ויעל. זאגט אויכעט איינער פון די בעלזער רבנים מוריד שאול דו מיינסט דו ביסט שוין דאס נידריגסטע א נעכטיגן טאג מוריד שאול דער אייבישטער קען נאך נידריגער מאכן דיין שאול, ממילא ביסטו נאכנישט אזוי נידריג, איז ויעל קענסטו דיך אויפהייבן, דער אייבערשטער וועט דיך צוריק העלפן זאלסט דיך אויפהייבן. ווי עס ווערט געברענגט אין של"ה הקדוש מסכת סוכה אין נר מצוה זאגט ער די פיר טעג צווישן יום כיפור און סוכות וואס אידן זענען עוסק אין מאכן די סוכה און ד' מינים, די מעשים ברענגען זיי צו אז זאלן געדענקען אז זאלן זיך מדבק זיין אינעם אייבערשטן, וועגן דעם די פיר טעג זענען אזוי ווי ימים טובים, א טאג נאך יום כיפור הייסט צו גאט'ס נאמען, פארוואס מ'איז אזוי נאנט צום אייבערשטן מען זאגט גראד זיין נאמען, מען זאגט נישט ביי קדושה ביי הקל הקדוש זאגט מען נישט המלך הקדוש מען רעדט גראד הקל הקדוש דו ביסט אונזער באשעפער, נישט בבחינת מלכות נאר אזוי ווי א טאטע צו א זון. און א זון צו א טאטן, און די זעלבע אויך ביי המלך המשפט, מען זאגט נישט המלך המשפט, מלך אוהב צדקה ומשפט, דאס איז איינע פון די טעמים פארוואס עס הייסט צו גאט'ס נאמען, עס איז הייליגע טעג וואס מען איז יעצט אין דעם, וועגן דעם איז עס אזוי ווי א יום טוב, און א מענטש זאל געדענקען אז מען זאל דינען דעם אייבערשטן אין אזאלעכע טעג מיט א פרייליך הארץ. און דאס הייסט אויך וואס דער טור ברענגט אין סימן תקפ"א ולקחתם לכם ביום הראשון ראשון לחשבון עוונות, פרעגט דער של"ה הקדוש דאס הייסט האבן ראשון לחשבון עוונות, די פיר טעג קען מען טון וואס מען וויל? זאגט ער ניין, נאר ראשון לחשבון עוונות מיינט אז די פיר טעג זינדיגט מען אינגאנצן נישט, עס הייבט זיך אן סוכות, הייבט זיך אן א יום טוב דארף מען שוין זען אז מען זאל ווי מען זאגט אזוי ווי שטייט בית דין איז מחויב צו שטעלן שומרים עס זאל נישט געשען זאכן וואס עס דארף נישט געשען. אבער די טעג זענען נישט הפקר, נאר ס'איז אזוי הייליג אז קיינעם גליסט זיך נישט צו זינדיגן. יעצט האב איך שוין געזאגט אז א גוי מאכט א סוכה איז עס פסול, אין שלחן ערוך שטייט סוכת גוי איז כשר, דאס איז ווען ער מאכט עס לשם צל. עס ווערט אבער געברענגט אין כף החיים אין סימן תרכ"ה סעיף קטן י"א אז ס'איז א מצוה מ'זאל זיך אליין מאכן א סוכה ווייל ס'איז מצוה בו יותר מבשלוחו אזוי ווי יעדע מצוה, און יעדע מצוה. וואס ס'האט אין זיך א מצוה פון זכר ליציאת מצרים איז זיכער כדאי א מענטש זאל עס אליינס טוהן ווייל יעדער אזוי ווי מ'זאגט דאך אין די הגדה אז יעדער מענטש דארף זעהן כאילו הוא עצמו יצא ממצרים יעצט אין הייליגן חתם סופר אין פרשת בא ברענגט ער אויפן פסוק על כן אני זובח לה' וכל בכור בני אפדה אז אזוי ווי דער אייבערשטער האט דאך אליינס געהארגעט די בכורים נישט דורך א שליח על כן וועגן דעם טוה איך אויסלייזן מיין בכור. און וועגן דעם איז דא אסאך דעות אין רמ"א אין יורה דעה סימן ש"ה ווערט געברענגט אין הלכות פדיון הבן אז ס'העלפט נישט קיין שליח אויף דעם, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער האט עס אליינס געטון, קומט אויס אז סוכה איז אויך די זעלבע, ס'איז א זכר ליציאת מצרים דארף מען עס אליינס טון. דער הייליגער נועם אלימלך אין סוף פרשת קדושים ברענגט. וועגן מאלן ווייץ אויף פסח ברענגט ער די זעלבע זאך, מען דארף עס אליינס טון. יעצט, אין ספר זכור דוד, מאמר ג', פרק ע"ז ברענגט ער א מורא'דיגע זאך. ס'ווערט געברענגט, און מען זאגט עס אין די הפטורה, סוכות, אין נחמיה, סעיף ח', שטייט ויצאו העם ויביאו, זיי האבן פאלק איז ארויס זיי האבן געברענגט ויעשו להם סוכות, איש על גגו ובחצרותיהם ובחצרות בית האלוקים. וברחוב שער המים, נאכדעם שטייט וישבו בסוכות, און זענען געזעסן אין די סוכות. כי לא עשו מימי ישוע בן נון, יעצט דאס מיינט צו זאגן אז מ'האט די גאנצע צייט פון ישוע בן נון ביז די צייט פון נחמיה ווען מ'האט נאכאמאל אריינגעקומען אויף ארץ ישראל עזרא מיט נחמיה ביז דעמאלטס האט מען קיינמאל נישט געמאכט קיין סוכות אין ארץ ישראל. יעצט, ס'דא אסאך פשטים אויף וואס דאס מיינט, דאס איז שווער צו פארשטיין, מ'האט נישט געמאכט די גאנצע צייט פון ישוע, פון ס ה פונעם ערשטן בית המקדש ביזן צווייטן האט מען נישט געמאכט קיין סוכות, איז דא איינער פון די ראשונים זאגן אז די כוונה איז אז אלע יארן ווער ס'האט נישט געהאט קיין סוכה איז געגאנגען אין די סוכה פון זיין חבר, יעצט, איז געווען אזוי גרויס די שמחה אז מ'האט נאכאמאל איינגענומען ארץ ישראל אז יעדער האט זיך מטריח געווען צו מאכן אן אייגענע סוכה. ווייל יעדער האט אליין געוואלט מקיים זיין די מצוה, אפילו ס'איז געווען גענוג אין סוכות אין יעדן הויף, יעדער האט זיך געוואלט מאכן אליין, און דאס איז וואס ס'שטייט אז פון ימות ישוע בן נון האט מען נישט געמאכט קיין סוכות, איז דא איינע פון די טעמים פון די, אויך פון די ראשונים אז יהושע בן נון ווייל ער איז געווען אזוי טרוד אין די מלחמה ביז מ'האט איינגענומען ארץ ישראל מיט אלעס, בקיצור ער האט נישט מוסר געזאגט פאר די אידן אז זאלן מאכן סוכות, ער האט זיי נישט מוסר געזאגט, עזרא הסופר האט זיי שוין יא אנגעהויבן מוסר צו זאגן. וועגן דעם, דארטן ווי ס'שטייט אז מ'האט נישט געמאכט קיין סוכות מימות ישוע בן נון שטייט יוד שין וואו עיין, די היי פעלט. פארוואס? ווייל ער האט זיי נישט גענוג מוסר געזאגט אז זיי זאלן מאכן א סוכה. א סוכה איז דאך אויכעט היי. ס'איז דארף זיין צוויי ווענט, מיט א דריטע אפילו א טפח. עניוועי. עס ווערט געברענגט אסאך סודות דארטן אין מאמר ג' פרק ע"ז יעצט איז דא א ספר וואס הייסט מנהגי ורמייזא איז ווערט דארטן געברענגט אין סוף ספר אז וועגן דעם ווייל דער אייבערשטער האט אונז געהייסן אז אונז זאל מיר מאכן די אלע סוכה מיט די מצות לולב און אתרוג זאגט ער על כן מחויב כל בר ישראל בעצמו לעשות לו הסוכה או הלולב ולא על ידי אחר זאגט ער א מוראדיג ווארט הערט אויס כי אבות עולם הולכים מסוכה לסוכה, די אבות עולם גייען ארום פון איין סוכה צו די צווייטע, ורואים אותה אם נעשה סוכה בהכשר ובהידור ובנוי, אז היו אומרים זאגן זיי יהי רצון שנזכה לשנה אחרת שיעשה לו סוכה, ער זאל זיך קענען מאכן ווייטער א סוכה מיט אלע הידורים, וגם הוא זוכה לסוכה לעתיד לבוא, ואם לא, שטייט דארטן אז חלילה, געבן זיי אים נישט די ברכה, איז וועגן דעם. דארף, זאגט ער, על כן יהי' כל בר ישראל נזהר לעשות לו סוכה בעצמו בהכשר ובהידור כדי שיזכה לברכת האבות, ער זאל זוכה זיין צו די ברכה פון די הייליגע אבות. שוין, האטס מיר אלע א פרייליכן יום טוב און יעדער זאל, ווי מען זאגט, זוכה זיין צו טועם זיין טעמו וראו כי טוב השם, עס זאל ברענגען א נייע אור און א הארה אויף יעדן מענטש און אויף יעדע שטוב און אויף יעדע משפחה, און זייטס אלע געבענטשט. כל טוב.